א גוטן ערב שבת קודש, פרשת דברים, שבת חזון, עוד חזון למועד, מען דארף האלטן איין צולייגן נאך און נאך, עמורדזשענסי, ס'קומט אונטער יעדע מינוט, עניוועי, כ'האב געוואלט אנהייבן אביסל מיט שמיני עצרת און שמחת תורה מיט די הקפות. אלקי הרוחות הושיעה נא, בוחן לבבות הצליחה נא, גואל חזק עננו.

טוב ומטיב עננו ביום קראנו. עטס וועט זיך אלע פרעגן ווי קומט דא אריין יעצט שמיני עצרת מיט שמחת תורה, ס'איז טאקע נישט צו פארשטיין. עניוועי רבותי איך וויל ענק זאגן, ס'איז דא א שטעטל וואס הייסט קרית יואל, אין דעם קרית יואל האט מען די לעצטע חדשים איינגעזעצט דריי חזירים, און דאס האט שוין נישט מיט מיר, די רופן שוין מיך נישט, איך זאג אייביג חינוך מיינט שתולים בבית השם, אין אייבערשטנס הויז איז מען איינגעפלאנצט, אבער בחצרות אלוקינו יפריחו, ווען מען גייט ארויס אין חצר איז מען שוין צופלויגן. חינוך מיינט אז דו געסט איבער והתנחלתם אותם לבניכם, אזוי ווי דער אייבערשטער זאגט אברהם אבינו'ן כי ידעתיו כ'האב אים ליב למען אשר יצוה את בניו וביתו אחריו לשמור דרך ה'. חינוך מיינט אז מען טוט יענעם מחנך זיין און נאכדעם האלט ער אן דעם זעלבן טרעדישן. למעשה, דער עולם האט זיך אויפגעוועקט שוין היינט אליין, מען ברויך שוין נישט קיין נחום ראזענבערג, און מען קומט פאראויס. אין מאנרא איז געווען יעצט אן ארעסט, ער הייסט יואל מענדלאוויטש, ער טראגט דעם הייליגן רבי'נס נאמען, יואל מענדלאוויטש. עס שטייט אזוי, די ניו יארק סטעיט פאליס אין מאנרא ארעסטעט א טווענטי סעווען יער אולד מען יואל מענדלאוויטש אוו די סאטמאר האסידיק ווילידזש אוו קרית ג'ואל פאר סעקשועל מיסקאנדאקט ענד אינדעינדזשערינג די וועלפעיר אוו א טשיילד. יעצט וואס ער האט געטוהן מיט דעם קינד ווייסט מיר דאך אלע, קיינער איז, ביי אונז איז מער קיינער נישט נאאיוו און סטופיד, נאר וואס? מען וויל איינרעדן. ס'איז גארנישט געווען, דאס איז שוין ווידער די גוט מאכערס, ס'קומט שוין אריין דא מסתם די משמרת הצניעות פון מאנרא, און ס'קומט שוין אריין דא די פאליסמען, די אידישע פאליסמען, איז זאגט מען נאר אינדעינדזשערינג די וועלפעיר אוו א טשיילד, למעשה שטייט דא קלאר אז מענדלאוויטש העד א סעקשועל רילעישאנשיפ וויט א פיפטין יער. אולד קרית יואל בוי דעט ביגען אין אקטאבער טווענטי טורטין, און זיי וואס די קענען נישט די גוישע חדשים, היינט האלט מען שוין אוגוסט, באלד א טאג צוויי וועט שוין זיין אוגוסט, און אוגוסט סעפטעמבער און נאכדעם קומט אקטאבער, דאס טייטש מען האלט מען ביי צען חדשים וואס ער האט געפייניגט א קינד, און זיי ווילן נישט אויסזאגן דעם אמת, קודם איז עס מורא פארן קינד'ס שידוך, שידוך. און נאכדעם האבן זיי מורא, פארשטייסטו מיך, פאר די שאנדע פאר קרית יואל. יעצט איז אזוי, איך וויל זאגן ווי קומט דא אריין די הקפות. קודם האב איך ענק שוין דערציילט א מעשה ביים פריערדיגן זווילער רבי'ן, נישט ביי רב שלמ'קע, ביים פריערדיגן, מען האט אים מסביר געווען ווי הייליג ס'איז צו פארן אויף מירון און מען זאל פארן אויף מירון לג בעומר, ער האט נישט געלאזט, נישט געהאלטן פון די אלע זאכן, א בחור דארף נישט פארן. האט מען אים געזאגט אז אמאל האט דער ריזשינער געפרעגט וויאזוי ס'זעט אויס אין מירון לג בעומר, האט מען אים געזאגט, אינעווענדיג איז יום כיפור און אינדרויסן אין דעם חצר טאנצט מען ס'איז שמחת תורה ממילא בעט ער אז מ'זאל שיקן די בחורים זאלן פילן א טעם פון יום כיפור און שמחת תורה האט ער געזאגט ניין איך וועל דיר עס איבערזאגן פונקטליך האט ער געזאגט אזוי און אינעווענדיג איז טאקע יום כיפור אבער אין די הויזן איז שמחת תורה יא ס'איז דאס געשטופעכטס און דאס געקוקעכטס מיט די אלע זאכן דא איז אויך די זעלבע ער האט געפייניגט א קינד. באלד א יאר, צען חדשים, ס'האט גארנישט געטון מיט, ברוך מרדכי האט אויך געפייניגט א קינד צען חדשים, וואס ער האט מודה געווען, האט ער מודה געווען ער האט געטון מיט אים כל דבר אסור, און ס'איז נישט מער ווי נארמאל, הכל יודעים למה כלה נכנסה לחופה, יעדער ווייסט פארוואס מ'כאפט א בחור, נישט מ'זאל קוקן, אויפן קוקן קען מען אין בית מדרש אויך אויף, יעצט, כ'האב אויסגעלאזט ביי זך וישר. זך איז כ"ז זיבן און צוואַנציק, יעצט די דריי וואס מ'האט איינגעזעצט זענען אלע דריי זיבן און צוואַנציק, יואל גליק, איז געווען דער ערשטער וואס מען האט איינגעזעצט טוועני סעווען, נאכדעם קומט לייבי פרענקל דאס איז ר' עזריאל'ס אן אייניקל אויך זיבן און צוואַנציק, יעצט איז יואל מענדלאוויטש איז אויך זיבן און צוואַנציק, סא זך איז כ"ז זיבן און צוואַנציק, זך וישר הושיעה נא, דער אייבערשטער דארף אונז נעבעך העלפן, כ'וויל זאגן פארן עולם, די גמרא זאגט לא נתמלאה צור אלא מחורבתה של ירושלים, אזוי זאגט די גמרא, ס'איז געווען א חורבן פון ירושלים האט אנגעפילט. צור. ביי אונז דא אין אמעריקע איז אויך אזוי געווען, מ'האט אויסגעגראבן א גרויסן פאונדעישאן פאר די ווארלד טרעיד סענטער די צוויי טווינס, און פון די שמוץ וואס מ'האט אריינגעווארפן אין ים האט מען געמאכט א גאנצן, א גאנצע וועלט האט מען געמאכט דארטן, קוקטס וואס טוט זיך הונדערטער בנינים, שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך. די זעלבע אויך, איר זאלט וויסן, פון דעם וואס איר זעהט אז ס'איז ארויסגעקומען דריי קעיסעס, וועל איך ענק זאגן אפאר זאכן, קודם כל, ווער ווייסט וויפיל קעיסעס ס'איז נישט ארויסגעקומען? און אפילו די דריי איז אויכעט נאר באהאלטן, ווער ווייסט וואס דער אמת איז וואס מען האט שוין געטון אלץ פאר די קינדער, ס'איז אנבעליוועבל, איז וויל איך פארשטיין קרית יואל ווי איז ענקער חינוך, עטס האטס, עטס זאגטס עטס האטס א שחיטה מהודר, ס'איז די זעלבע מיל, מאכט זי די זעלבע גארבידזש, די שוחטים באקלאגן זיך מען לאזט זיי נישט לעבן, דער עיקר איז. דאס וואס אהרן האט געוואלט אז זיי זאלן שלאפן אינדערהיים איז נישט ווייל ער וויל זאלן זיין מיט די ווייבער ביינאכט, ער האט נאר נישט געוואלט אז די טלטול הדרך וואס איז דארט צו פארן אהין און צוריק דאס איז א שאד פארן געלט. סאו איך וויל פרעגן, ער זאגט עטס האטס א שחיטה מיט דער, עטס האטס אלעס, דאס וואס מ'קען ניט נישט פראוון קען מען דאך נישט פראוון, ווי קען איך וויסן צו יענער האט יא געהאט הרגשה צו נישט, צו ער האט יא געפילט אז ס'איז דא סירכות אין די לונגען, ווי קען מען דאס אלעס וויסן, עס קען מען נישט וויסן, דעם חלף צו באקוקן נאך די שחיטה קען מען יא, אבער דאס לאזט מען נישט, איז למעשה ביי חינוך זענט עטס. בענקראפט פון עי טו זי. שטעל דיר פאר פאר ס'איז געווען א נחום ראזענבערג איז דאס געשען יעדן טאג און אין יעדע מקווה ס'איז געווען א חזיריי אז אזאנס איז נישט געווען דאס גלייכן יעדער האט מורא געהאט צו רעדן יעצט אז ס'איז דא נחום ראזענבערג ס'איז דא ארעסט ס'הייבט זיך אן ס'גייט ווייטער ס'איז דא גרויסע ארעסטס איז למעשה פרובירט מען עס שוין ממתיק צו זיין און מ'באהאלט אפאר קעיסעס און ס'איז נאך דא משוגעים וואס זיי גייען צו די רבנים און צו משמרת הצניעות פון קרית יואל סאו איך וויל פארשטיין, איי דאנט אנדערסטענד, דאס איז אונזער חינוך, אין דריי חדשים דריי קינדער וואס מען לאט נישט גיין, און מען מאכט מורא'דיגע פראבלעמען אויב מען גייט יא, ס'איז אנבעליוועבל. חוץ אין די אנדערע קעיסעס איז דא דער בדחן דער שדכן שווארץ האט אויך געכאפט א בחור וואס ער לערנט אין קרית יואל, וואט איז גאואינג אן? זעמער אונז נארמאלע מענטשן? אונז האמער א פראבלעם מיטן אינטערנעט האמער אונז א פראבלעם? אונז האמער א פראבלעם מיט די אונטערוועש, נישט מיט די אינטערנעט, דער בחור ציהט דיר אראפ דעם די אונטערהויזן. די אונטערוועש, מיט דעם האמער אונז א פראבלעם, און דאס אלעס האט מען געמעגט וועלן באהאלטן, עס האט זיך נאך צוגעשטעלט רבנים, אזעלכע רבנים ווי געצל בערקאוויטש מיט אנדערע וואס זיי הייסן וואוילע רבנים, האבן זיך צוגעשטעלט צו דעם טינופת, חיים פלאר האט זיך צוגעשטעלט צו דעם טינופת, חיים פלאר איז נישט קיין מאנרא'ר אבער אין מאנסי טוט זיך דאך די זעלבע. איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר, ס'איז ממש איז א שרעק, און עטס ווילטס אונז איינרעדן? חינוך הקודש חינוך הטהור, ר' מוישעלע די וויזשניצער רבי האט אמאל געזאגט זעהר א גוט ווארט, דער סיגעטער דער סענטער פאוער האט אים געלאזט רופן דא צו א חתונה פון אן אייניקל, ער האט נישט געוואלט קומען, אין סוף איז געווען מ'האט אים אנגעווארפן מיט אראנדזש שאלעכץ, מען האט אים איבערגעקערט מיט אלעם, האט ער געזאגט פארן סענטער ליסן עטס האטס א חינוך הטהור, ס'איז ריין פון חינוך, ס'נישט דא איינער וואס איז אונז מחנך נארמאל. דער עיקר איז מ'האט נישט גענומען געלט פון די ציונים מ'האט נישט גענומען מ'האט יא גענומען ס'איז שקר דאס האט מען אונז אויך אויסגעפאפט ווען נישט די ציונים ימח שמם וזכרם האמער נישט קיין קרית יואל היינט האט זיך שוין ציון היינט האמער אסאך געלט מ'גייט שוין צובויען צו קרית יואל מ'גייט צובויען א זאליקע שטעטל דאס איז שוין גארנישט. ווען דער רבי האט זיך געבלוטיגט האט ער נישט געהאט קיין פרוטה און קיינער האט נישט געוואלט מיטשטיין ווייל ס'איז געווען דער ליפא פרידמאן וואס האט געמאכט זיכער אז יעדער זאל בלייבן אין וויליאמסבורג, עט די ענד אוו די דעי ווען נישט די ציונים באנק לאומי וואלט מיר אונז קיין שטעטל נישט געהאט. סאו רעדטס אונז נישט איין די אלע שטותים, און קען זיין דאס איז דער כח הפועל בנפעל, סאו ווי איז דער חינוך? זאגט מיר איינער איר האט געוואונען די מערכה, פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער איר זעט מען האט אייך בכלל נישט גערופן ביי דעם קעיס יעצט פון דעם, יואל מענדלאוויטש און דער עולם ווייסט שוין וואס צו טון, הגם ס'איז נאך דא אסאך באהאלטענע קעיסעס, מען באפוצט עס, אבער דער עולם ווייסט ס'איז דא איין וועג מיט די חזירים. ארייט, פיין, זאגט ער, איר האט געוואונען די מערכה. זאגט ער, אבער פארוואס האט איר געדארפט אויפקלערן יעדן בחור אויפן האטליין, דאס האט אונז געבאדערט. זאג איך אים, לאמיך דיר עפעס זאגן, וואס דיך באדערט איז אירעלעווענט, ווייל. עטץ האטס נישט געטון גארנישט פופציג יאר, מען האט געשפילט שאך קעגן איין מענטש, די גאנצע שטאט, אלע רבנים, מיט אלע חזירים, מיט די גאנצע וועלט, איז וויאזוי איך האב געמאכט האב איך געמאכט טו די בעסט אוו מיי נאלידזש, און איך האב ענק אלע אין בוידעם, מיך אינטערעסירט נישט די קריטיק וואס עטץ פארקויפטס יעצט, איך האב קריטיק אויף ענק, פארוואס האט עטץ צוגעלאזט די חזיריי אלע יארן, דאס אלעס האט מען געמעגט? דאס איז דעם דרך געווען פון אונזער רעבן? כ'האב געזאגט די וואך א דרשה, עטץ וועטס עס הערן באלד. וואס דער רבי האט געזאגט מען זאל רעדן מיט די קינדער, נאר דער רבי, אונזער הייליגער רבי, איז געווען אין גלות, ביי יעדן איז ער געווען אין גלות, ער איז געווען אין גלות ביי די חסידים, די חסידים האבן געוואלט איינטיילן וואס צו טון, האט ער געזאגט דא נישט אינדערהיים האט עטס מיך נישט געוועלט, ער איז געווען ביי יעדן מענטש איז ער נעבעך געווען אין גלות, יעדער האט אין אים געשאסן פיילן, א רחמנות געווען אויף אזא איד, דער איד האט געזאגט מען זאל רעדן מיט די קינדער, עטס וועטס באלד הערן איך זאג א דרשה פון איבער א האלבע שעה. פון ארויסגיין פון אלע דעם רעבינ'ס ספרים וואס ער האט גערעדט צו די מלמדים און ביי די דינערס, און מ'האט אים נישט געפאלגט, מ'האט אים געלאכט אין פנים. און אויך זאגט מען דעם רעבינ'ס דרך, דעם רעבינ'ס דרך. שלמה יאנקי געלבמאן איז נישט געזונט, דער אייבערשטער זאל העלפן זאל האבן א רפואה שלימה, אבער ווען ער וועט חלילה גיין פון די וועלט זאל מען נעמען אלע ספרים וואס ער האט געדרוקט פון רעבין עס אים מיטגעבן אין קבר, עס איז אלץ א באנטש אוו ליגנט, דארט שטייט נאר אלץ וואס די חזירים האבן געוואלט אז מ'זאל נאכזאגן רעבין. דעם אמת ווער דער רבי איז געווען האט מען קיינמאל נישט אויסגעזאגט, מען האט עס באהאלטן פון אונז, מען האט אים געמאכט אויסצוזען ווי א ווילדער צורודערטער מענטש וואס ער האט געשאלטן און געטון, ער איז געווען א צדיק הדור, דער מענטש האט געהאט אלע זיינע וועגן אויסגערעכנט, נאר די שקצים ארום אים, די אלע נאנטע, די גבאים מיט קורות ביתו, איך וויל נישט זאגן ווייטער יעצט, אלע זענען שולדיג פאר דעם. וואס מען האט דעם איד אראפגעפירט און מען האט געמאכט פון דעם גאנצן חסידות און פון דעם גאנצן רעבעריי אזא שמוציגע סקאם בעג וואס יעדער טוט דארטן וואס מען טוט און אלעס איז עקסעפטעד. יעצט אריינגעקומען פונעם טעלעוויזשן א בלאג אז דער יואל מענדלאוויטש ער איז גאר ער ארבעט אין טעמפל ער איז גאר אן איינגעשטעלטער איך ווייס נישט צו ער איז א סעקסטאן דאס טייטש א שמש צו א גבאי צו א מקוה איד. ממילא האט ער געהאט א צוטריט צו קינדער. ס'איז אנבעליוועבל! און עטס האטס צו פארקויפן די רבי זכרונו לברכה! ס'איז נישט דא די רבי זכרונו לברכה ווי עטס האטס אים אפגעפיקטשערט, איז פונקטליך אזוי ווי ס'ווערט געברענגט אין משניות, איז דא אין יכין ובועז ברענגט ער דארט א מעשה אז איינער האט געוואלט האבן א בילד פון משה רבינו, עפעס א קעניג, ברענגט, ער האט אפגעמאלן וויאזוי משה רבינו האט אויסגעזעהן, האט ער אויסגעזעהן ווי די גרעסטע רוצח פון די וועלט, עס ברענגט ער דארטן אז ער איז טאקע געווען מיט אלע שלעכטע מידות משה רבינו, נאר ער האט זיך אויפגעארבעט אז ער איז געווארן דער איש אלוקים וואס עס איז געווען קיינער וואס האט נישט געקענט אויף די וועלט רעדן מיטן אייבערשטן פנים אל פנים אזוי ווי משה רבינו, אבער ער האט געארבעט אויף דעם. עטס פיקטשערס דעם רעב, דער גאנצער שלמה יאנקי מיט די גאנצע צייטונגען, דער איד, דער בלאט, פיקטשערס דעם רעבן ווי דער גרעסטער רוצח פון די וועלט, דער מענטש האט געארבעט אויף קדושה'ן, ער האט געוואלט מען זאל ארבעטן מיט די קינדער אויף קדושה'ן, דאס האט ער צו אונז קיינמאל נישט אויסגעזאגט, און דאס וועט מען אים קיינמאל נישט מוחל זיין. איז למעשה ס'איז א שאנדע וואס דארט גייט פאר, נאר אז אהרן קען זיצן אין די שויס מיט א ניס פון זעכצן יאהר, זע איך נישט פארוואס זאל אן אנדערער עס נישט טון. ס'טוט זיך דא יעצט א גאנצע זאך, מ'האט אהערגענומען די מיידלעך, די וואס האבן אראפגעברענגט די מיידלעך מייזעלס, האט מען זיי אהערגענומען, מ'האט זיך דאך געלערנט אלע יארן מוסר, מ'טאר נישט רעדן לשון הרע, לשון הרע. איז געווארן יעצט א גרויסע רידעריי צו דאס איז בכלל שייך לשון הרע. דער חפץ חיים פסק'נט אז אויב מ'וויל מעביר זיין את השם, מען וויל יענעם סתם באשמיצן איז שייך לישנא אפילו ס'איז א מילתא דאתאמרה בי תלתא איז קודם כל קומען יעצט ארויס רבנים מיט צענליגע שיטות אין די ראשונים אנגעהויבן נאך אז ס'איז נישט ריכטיג טאמער איז שוין א זאך וואס איז מילתא דאתאמרה בי תלתא מעגסטו עס זאגן וויפיל דו ווילסט. און שוין איז דאך שוין א מחלוקת צו דער חפץ חיים איז גערעכט צו די אנדערע זענען גערעכט. צווייטנס האט א פרוי געפרעגט, מ'האט זי געטאטשט, זאגט זי איך פארשטיי נישט, דו האסט א פראבלעם מיט לשון הרע? איך בין געווען א נדה איך האב נאך דעמאלטס נישט געוויסט מיר האט מען איינגערעדט אז. דער ראש ישיבה מעג האבן צוויי פרויען, האט ער זיין פרוי מיט מיך, אבער איך בין געווען א נדה דאורייתא, וואס כ'האב מיך אויסגעפונען נאכדעם ווען איך בין געגאנגען חתונה האבן, ער האט מיך נישט געטארט טאטשן, ס'איז איסורי כריתות, ס'איז דאך אסאך הארבער ווי לשון הרע, סאו אז אים באדערט נישט יענץ, וואס קומט עטס יעצט פארדרייען א קאפ? אז איינער קען זיצן מיט א ניס וואס איז זעכצן, הע, זע איך נישט פארוואס מענדלאוויטש טאר נישט טאטשן א בחור, ס'איז די זעלבע כריתות. רבותי, איך האב ענק שוין געזאגט לאנג, לאזט'ס אהרן זאל זיין דער רב, דער רבי, דער צדיק הדור, דער גלח הדור, דער ראש הדור, וואס ער וויל זאל ער זיין, שטעלט'ס אריין מחנכים וואס האבן גארנישט מיט'ן חינוך, ס'איז דא א ישיבה אין ארץ ישראל וואס איז זייער שיין מצליח, איך וויל נישט זאגן קיין נאמען ווייל וואס דארף איך סתם רעדן, בקיצור. אין יענע ישיבה איז דא א מורא'דיגע הצלחה פאר די בחורים, האב איך געפרעגט דארט איינע פון די בחורים וויאזוי איז דאס די הצלחה אזוי גוט, איז די רבי אזא גרויסער בעל מחנך? זאגט ער ביסט נאריש? די הצלחה איז אז מ'האט זיך אויסגענומען מיטן רעבן, דו האסט מיט די ישיבה גארנישט, די בחורים מוזן נישט קומען צו דיר דאווענען, דו קענסט קיינמאל נישט קומען דאווענען צווישן די בחורים, ווייל דו זיצט אין הכנות נאך א האלבע שעה מער, אונז וויל מיר דאס נישט, דאס איז א ישיבה פון חינוך, און ס'איז מורא'דיג מצליח. איך וויל ענק נאכאמאל זאגן, עטס לעבטס אין א ראנג וועלט, עטס לעבטס אין א וועלט אלעס דארף זיין צניעות, מ'טאר נישט רעדן מיט בחורים, פאטשקענען מעג מען זיי, משכב זכר מעג מען זיי מאכן, יעדער שמש, יעדער גבאי, יעדער מנהל, יעדער רבי, האט געמעגט טון מיט זיי וואס מ'וויל. רבותי, איטס טיים טו טשעינדזש פאליסי, שטעלטס אריין געהעריגע מחנכים, פארגעסטס פון די שטותים, אהרן האט נישט קיין מענטשן ביים טיש, ער האט מורא עס זאל נישט אויסזען ווי זאליקא גייט ער פירן ביי די בחורים דעם טיש, ניין! דאן זאלסט נישט גיין פירן ביי די בחורים, מען זאל אריינשטעלן מחנכים פרייטאג צונאכט, מען זאל זינגען אינאיינעם, אדער לערנען אור החיים הקדוש אינאיינעם, וואס מען וויל, עס זאל זיין א קאנטראל. ער כאפט נישט אז בשעת ווען ער זיצט און פירט זיך זיין טיש, איז די בחורים זיצן דארט אונטן אין די בית הכסא'ס, און זיי גייען דארטן אין שיעור ד' אין די דארמיטארי, און ס'איז אין די הויזן איז שמחת תורה. נא נא נא נא נא, רבותי איר זענט ראנג, און אז איר האט מורא פאר אהרן'ען, זאלט איר וויסן, עט איר אראפגיין דאון דאון אזוי ווי. אלע מענטשן וואס זענען אראפגעגאנגען דא אין אמעריקע, ס'דארף געבן חינוך, און מען דארף מיט יעדן יונגל רעדן, עטס'ט זען די דרשה די וואך, ס'איז צוויי א האלב שעה, אבער איך ליין נאך פון אלעם וואס איך האב ארויסגענומען פונעם הייליגן רבינ'ס ספרים, פונקטליך וואס דער רבי האט געהאלטן וואס מען דארף רעדן מיט די קינדער, און איך זאג ענק באמת איך לייג צו תבלין ביי יעדע זאך, און ס'איז אנבעליוועבל אז מיין האטליין איז נאך בצניעות לויט וואס דער רבי האט געהאלטן מען דארף רעדן מיט די קינדער. סאו, רבותי! עטס מוזטס ענק נעמען אין די הענט. די אלע קליינע שטעט האבן בכלל א פראבלעם ווייל מען קאנטראלט זיי, ווייל מען נעמט גראד די אייגענע פאליס מיט די אייגענע סקול פאליס. ס'טויג נישט רבותי, אין סקווער איז דא, איך וויל ענק נישט זאגן נאמבערס, אבער איך קען זאגן א גרויסע פראצענט פון יונגע מיידלעך זענען שוין בעולת בעל, ס'דא וואס האבן שוין געגעבן בירט, ס'דא וואס מען האט געמאכט אבארשענס, און ס'דא וואס האבן עס אדאפטעט אין אויסלאנד. רבותי יעצט גייט עס אויפן זעלבן ליניע, די חילוק איז נאר אמאל האט מען עס געקענט באהאלטן און היינט רעדט יעדער, איך זאג די אלע יונגעלייט די וואס זענען ווייניגער פון פערציג די זענען אלע מיינע ידידים ווייל זיי האבן אלע קינדער און זיי האבן זיך אויף וואס צו זארגן, דער וואס איז שוין עלטער קלערט זאל שוין מיין זון זיך זארגן מיט די אייניקלעך, אבער די זענען אלע מיינע ידידים און די גייען אנהייבן ארויסצוקומען, און איך זאג ענק נאכאמאל, מ'וועט אפילו איינשפארן דער וואס ס'טוט ווייט וואשן די אלע זאכן, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען יעצט וועגן ליגעל זאכן, כ'זאל נישט האבן קיין פראבלעם, אבער אלעס ווערט אנגערופן סעקשועל מיסקאנדאקט ענד ענדעינדזשערינג די וועלפער אוו א טשיילד, אונז ווייס מיר וואס ס'גייט פאר, מיינטס נישט אז אונז ווייס מיר נישט, אונז ארבעט מיר יעצט מיט די גאווערמענט, אונז ווייס מיר פון איין קעיס, כ'וויל נישט רעדן יעצט ברבים ווייל כ'קען זיין אינטרודינג אין דזשאסטיס, וואס מ'האט אויך אפבאצאלט אויסער ברוך מ. און דא נאך א קעיס מען האט אויך אפבאצאלט די וויקטעמס, קוים האבן זיי געשריגן זיי ווילן קומען זיי ווילן שטיין אויפן סטענד אלל אוו א סאדען ווילן זיי שוין נישט כ'הער אפילו א פרייז וויפיל מען האט זיי געגעבן, די גאווערמענט ווייסט שוין היינט דאס אלעס, און דאס האט נישט מיט טאמפסאן גארנישט, דאס גייט אויף א העכערן לעוועל ווי טאמפסאן. ס'איז דא דער דער גאווערנער פון ניו יארק סטעיט מיסטער מעריאו קאומא האט געשטעלט א גאנצע קאמיטע ס'הייסט די מארלענד קאמישאן מען זאל אינוועסטיגעיטן געוויסע קריימס וואס מען האט געטון אונטערן טיש, בקיצור נאכדעם האט ער געגעבן אינסטראקשענס, די ריעל עסטעיט קאמפעני זאלסטו נישט טאטשן, דעיס זאלסטו נישט טאטשן, ער האט געגעבן אזויפיל אינסטראקשענס, וואס מיינט עטס? יעצט איז עס ארויסגעקומען, עס איז ארויסגעקומען, ער איז אן די ספאטלייט, און מען האט אים געפרעגט נעכטן אויפן טעלעוויזשען פארוואס האסטו דעם נישט געהאט פאר דעם, זאגט ער איך האב נאר געגעבן אינסטראקשענס, איך האב נאר געגעבן אינסטראקשענס וואס יא און וואס נישט. איך זאל געבן אן עצה טובה קא משמע לן, שרייבט אלע צייטונגען, אויפן טעלעוויזשן, מ'האט אים געזאגט אין פנים, ס'איז זייער שוואכע עקסקיוסעס, זאלטס געדענקען, דרור, די אלע ארגענעזעישאנס וואס זיי טוען יעצט וויי פאר די אלע טאטעס וואס מ'האט זייערע קינדער מאלעסטעד, און אפילו דער וואס ארבעט אין טשיילד סעיפטי אין מאנרא. כ'ווייס נישט צו ער איז יעצט דא אינוואלווד צו נישט, מיט אנדערע קעיסעס איז ער געווען אינוואלווד, ס'איז געווען א קעיס וואס איך בין געווען אינוואלווד און איך בין אפילו אראפגעגאנגען צו די פאליס און ער האט עס צעוואסערט, דאונט ווארי. עוורי דאג העז היז דעי, אונז גיי מיר דאס נישט צולאזן, ס'איז א מלחמה אוודאי ס'איז א מלחמה, ס'איז לייק טשעינדזשינג די ווארלד אראונד א האנדרעט ענד עיטי דעגריס די אדער וועי, עניוועי איך זאג ענק נאכאמאל, אהרן זאל זיין רעבע, שטעלטס אריין. מחנכים עטס האטס קיין עין הרע יעדע וואך נאך א קלאס עפענט מען יעדע וואך איז דא גענוג שלום זכר'ס און ס'איז דא גענוג און דעם נעקסטן טאג א קידוש דאס טייטש ס'איז דא גענוג א קלאס פאר מיידלעך יעדע וואך און גענוג פאר יונגלעך עטס האטס דעם גרעסטן ארטאדאקסישן חינוך און עטס הארגעטס עס אוועק מען דארף אריינשטעלן מחנכים כ'געדענק די רבי האט אמאל געוואלט ברענגען א מגיד שיעור פון ארץ ישראל אזא ליטווישן טייפ און נתן יוסף האט דאך נישט געוואלט ער האט דאך מורא געהאט. ס'איז געווען די גוטע קעפ האבן פארלאנגט, מ'וויל האבן א בעסערן שיעור ווי נתן יוסף. ער איז דאך געווען ביזי מיט אלע שטותים פון די גאנצע קהילה האט ער זיך נישט געקענט געהעריג פארקוקן. האט אים נתן יוסף געזאגט רעבע דער איז פארכאפט אין די שיטה די שיטה. האט דער רבי געזאגט ער וועט נישט רעדן פון די שיטה גארנישט ביי אונז. ער וועט זיך אפזאגן זיין שיעור מיט ר' חיים און די אלע גוטע זאכן. ניין ניין מ'קען נישט. די סוף האבן זיי אווערפאוערד דעם רעבן אזוי ווי זיי האבן אויף יעדע זאך אווערפאוערד. זיי האבן אווערפאוערד אין די שחיטה אויכעט. די רבי שרייבט א בריוו אז איך בין קיינמאל נישט געווען אין די שחיטה אין אמעריקע, און א יאר פארדעם איז ארויסגעקומען א בריוו אז מ'זאל קויפן אויסשליסליך אין אונזער בוטשער סטאר ווייל דאס איז כשר, איז דאס נישט קיין מיסלידינג בריוו? דאס מיינט אז די רבי זאגט קויף ווייל ס'איז כשר. אויף וועם האט ער זיך פארלאזט? אויף מיעל מארט מיט די רעבעצן וואס האט באקומען טשיקן פון מיעל מארט און דאס איז געווען די גאנצע כשרות? דעט וואז די האול טינג? למעשה האמער היינט כשר'ס? ניין! אהרן אליינס זאגט אז מיעל מארט האט געגעבן אלעס נבילה טריפות, טייטש אזוי, דער פעטער האט מאכיל נבילות וטריפות געווען פאר די גאנצע קהילה, און זיין טאטע איז געווען דער בעל מכשיר, און ער שרייט ער האט דאס כשר'ע, און אונז ווייס מיר עס איז פונקט אזוי ווי מיעל מארט, סא רבותי אונז מוז מיר זיך אנהייבן צאמצושטעלן וועגן חינוך. חינוך איז די וויכטיגסטע זאך, אונז פארלירן מיר די קינדער. האט זיך יעצט נאך איינער אפגעשוירן די בארד, זיך נאך איינער אפגעשוירן די פאות, ס'איז דא אזויפיל דראפ אוטס, איך קוק זיי אן, איך טרעף אין מאנהעטן, זיי גייען מיט די פאות אזוי אין די בעק פון די אויערן אזוי ווי דאס הייסט קלעסי סטייל, אלע קומען צו איך בין א סאטמארער בחור, נעבעך וויאזוי זיי זעען אויס. אונז פארלירן מיר דעם חינוך, ווען א ראש ישיבה זאל מאכן אזויפיל מיסטעיקס אין עני אדער ישיבה וואלט מען אים געפייערט, אהרן עטס קענטס אים נישט פייערן ער איז א יורש דאורייתא, אבער ער זאל זיצן אויפן רעבנס פלאץ, ער זאל זינגען בבואו מאדום, ער זאל זאגן שיינע תורה, און ער זאל טיילן שיריים, אבער לאזטס אים נישט צו צום חינוך. און נאך א זאך וויל איך ענק זאגן רבותי, אויב מ'עט עס נישט יעצט אפשטעלן, ווען מענדעלע חזיר אין אמסטערדאם ער עט זיין רעבע, און אהרן'ס איידעם דארט, דער שמעון זאב מייזעלס האט זיין רעבע, זאלט איר וויסן, גייט מען קומען אזוי ווי מען גייט אין מקווה גייט מען קומען אין שול, אויסגעטוהן נאקעט, רבותי ס'איז צרות, מען דארף אפטיילן דעם חינוך, און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, מען דארף אנהייבן צו רעדן מיט די קינדער אפן און גראד, אפן און גראד, און זאגן וואסארא חזירים ס'איז דא אין די גאס, און קיינער טאר דיך נישט טאטשן, און מען דארף זאגן וואס דאס הייסט דער אות ברית קודש, אזוי זאגט דער רעבעכעלע, עטס באלד הערן איך זאג נאך פונעם רעבן. און זאג וואס דאס הייסט דער אחור, און אז מען טאר נישט אריינשטופן דארט וואס איז משכב זכר, און מען טאר נישט מאכן מציצה בפה, און די אלע זאכן דארף מען ארויס זאגן פונקטליך, ווייל די קינדער זענען נאאיוו, און דאונט טעיק איט פאר גרענטעד אז זיי וועלן וויסן, ווייל זיי וועלן וויסן וועט שוין זיין צו שפעט. כ'האב ענק געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'דא דער דאווידאוויטש. דער וואס האט אין ער האט מיך געסטראשעט ער וועט מיך שיסן און דעמאלטס זיך אויפגעפירט וועגן דעם שוויץ, איך הער זאגן אז זיין משפחה איך ווייס נישט צו ס'איז קינדער צו ס'איז אייניקלעך צו ס'איז ער אליינס איז געווען א סאלדאט ער איז ארויס געגאנגען מיט די יוניפארם צו זיין ארבעט ס'איז דאך דא יעצט א מלחמה האט ער אנגעהייצט די קינדער מען זאל אים באפאלן דעם סאלדאט פארשטייטס יעדער איז ברוגז אז די ישראלים שיסן קינדער אין עזה.

קום אן מיט דיינע עוולות און פאררעכט עס, ווייל די וועי יור גאוינג נאו איז עס א ביג ביג פראבלעם, עניוועי דעיס איז געווען נאר צוגעלייגט. יעצט קומט דער שיעור פון די וואך. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת דברים שבת חזון, כ'האב שוין יעצט געמאכט א שיעור, כ'לייג צו א וויכטיגע היילייטס, קודם האב איך געוואלט זאגן אז די אלע פרויען וואס זענען מעוברת אדער מניקות זאלן פרעגן דעם דאקטער צו זיי מעגן פאסטן און טאמער די דאקטער זאגט ניין זאלן זיי גיין צום רב און זאלן נישט זיין פרום. ווייל ס'קען געשען אדער מ'זאל מפיל זיין וואס דאס איז א רציחה, און ביי מניקות קען זיין מ'ווערט זייער שוואך און ס'וועט נישט זיין קיין מילך, און אמאל קען זיין אז מ'וועט קריגן א נערוון בראך אויכעט, מ'זאל זייער קערפול זיין. עסט אם ירצה השם זיין אין אנדערע צייטן און זיין אזוי ווי יעדער, וועסטו קענען פאסטן, אבער אזוי ווי ס'איז זייער א הארבער תענית, זאל מען פרעגן א דאקטער און נאכדעם זאל מען פרעגן דעם רב, און שפילט ענק נישט ארום. כ'האב אויך געוואלט זאגן תשעה באב איז א פאסט טאג, ס'שטייט ווער עס האט א. דין ודברים מיט א גוי זאל נישט גיין יעצט אין געריכט ווייל יעצט איז די אידישע מזל שוואך, מדינת ישראל יעצט אינמיטן א מלחמה און דער אייבערשטער זאל אוודאי האלטן די רעכטע האנט וואס קען נאך אריינשלעפן נאך און נאך כאמאס דאס איז א וועלטס טעראריסטישע ארגענעזעישן געלט האבן זיי ס'קען ווערן ארגער און ארגער און ארגער און זיי האבן היינט האבן זיי נישט קיין שום קיינמאל נישט קיין רחמנות געהאט צו הארגענען אידישע קינדער אומזינסט פאר גארנישט נאר היינט אז מען האט ביי זיי אזויפיל געהארגעט ס'גייט זיין א ביטערער חורבן מען דארף זייער שטארק מתפלל זיין צום אייבערשטן ער זאל האלטן די רעכטע האנט און מען דארף תשובה טון ווייל ס'זאל נישט זיין חלילה די זעלבע ווי ס'איז געווען דעמאלטס שטעל דיר פאר שטייט ביי יוסף הצדיק אז דער אייבערשטער האט אים געשיקט אויף מצרים, עטס ווייסט דאך וואס ער האט מיטגעמאכט מיט פוטיפר, און דארטן געווען אין מצרים צוועלף יאר אין תפיסה, שטעלט זיך פאר א יונג בחור'ל זיבעצן יאר דארף דאס דורכגיין, דער אייבערשטער האט געהאט אויסגערעכנט אז ער מוז מטהר זיין די גאנצע קליפות מצרים אז אידן זאלן קענען דארט האבן א קיום, נאכדעם זענען געווען דער דור וואס זענען געווען אין מצרים, זיי האבן אלעס מתקן געווען, האט מען געקענט אויסלייזן די אידן, און מען האט געמאכט ניסים ונפלאות, און ס'איז געקומען צו קבלת התורה. און דאס זעמער אונז יעצט היינט אן עם קדוש לשם. עכ"פ שטייט אז רש"י זאגט דעם מדרש אז די מדינים האבן געטראגן פיינע בשמים, זאגט דער מדרש כדי יוסף הצדיק זאל נישט מוזן ליידן פון דעם שלעכטן גערוך, ווייל אראבער טראגן דאך געווענטליך נעפט ועטרן, אויל, ס'איז געווען זייערע ביזנעס אלע יארן, אויל. כדי אז יוסף הצדיק דער צדיק זאל נישט מוזן שמעקן דעם שלעכטן גערוך האבן זיי פונקט דעמאלטס געטראגן בשמים. ווערט געברענגט אין די ספרים, שלמה קארליבאך ברענגט עס, אנדערע, שטעל דיר פאר וויאזוי דער אייבערשטער רעכנט אויס, ביי יסורים שטייט, וחלים רעים רבים ונאמנים, זאגט די גמרא מסכת עבודה זרה, וואס הייסט נאמנים? זענען נאמן? זאגט די גמרא, זיי ווייסן ווען דער אייבישטער הייסט זיי אריין גיין און זיי ווייסן ווי לאנג זיי דארפן דארט זיין, און די רגע וואס זיי טארן שוין נישט מער מצער זיין דעם מענטש זענען זיי נישט דארט און זיי גייען ארויס פון זיך אליין. די זעלבע דא אויך, יוסף הצדיק האט געדארפט מיטמאכן א פרשה צוועלף יאר אין תפיסה, ער האט מיטגעמאכט א פרשה מיט די ברידער, ער איז געגאנגען פאר כיבוד אב און קוק וואס מען האט אים נעבעך געטון, אבער די טרענספארטעישאן סיסטעם פון. ארץ ישראל ביז מצרים האט דער אייבישטער געמאכט אז די אראבער זאלן טראגן גוטע שמעקעדיגע בשמים, ווייל דאס איז נישט געווען אינעם אייבישטנ'ס חשבון אז יוסף זאל מוזן פון דעם ליידן, ממילא האט דער אייבישטער געפירט אז זאלן דעמאלטס טראגן בשמים, כאטשיג ער האט דאך געדארפט מיטמאכן אזויפיל צרות און אזויפיל יארן, אבער נאר ונאמנים בשליחותם, וואס איז נישט באשערט, וועט נישט קומען פון זיך אליינס. דער אייבישטער איז משגיח אויף יעדע זאך, איז לגבי דעם דארף מען דאס וויסן אז יעדע קלייניקייט וואס א מענטש מוז דורכגיין דארף ער דורכגיין, און אפילו מ'גייט דורך גרויסע זאכן, אבער דער אייבישטער וואטשט. יעצט ס'ווערט געברענגט, אין אמת'ן ווייסט מען דאך און ס'דא א תענית וואס ס'הייסט עשרה בטבת, עשרה בטבת איז פון די ד' צומות, איז עס פון די הארבסטע פאסטונגען, ווייל ס'ווערט אנגערופן בעצם היום דעם זעלבן לשון ווי ס'שטייט ביים פאסטן יום כיפור, ס'איז זייער הארב, און וועגן דעם קען עס נישט געפאלן שבת אויך נישט ווייל מ'מוז פאסטן דעם פאסט. עכ"פ, פארוואס טאקע אויב מ'האט אריינגעבראכן אין ארץ ישראל עשרה בטבת, פארוואס האט מען געווען אין ארץ ישראל ביז אינמיטן זומער, זאגט דער הייליגער מדרש אז כאטשיג דער אייבישטער האט אונז געשלאגן, ער האט אונז ארויסגעווארפן, אבער דאס איז נישט פון כעס, דאס קומט פון דעם וואס אונז דארפן זיך אויסלערנען, אזוי ווי א טאטע גיבט א פאטש אמאל פארן קינד, נישט ווייל ער איז אין כעס, ער וויל אים שטראפן אז ער זאל אים פירן אויפן ריכטיגן וועג, איז דער אייבערשטער האט געווארט, ער האט אונז נישט געוואלט ארויסשיקן ווינטער, עשרה בטבת איז ווינטער, האט ער געווארט ביז זומער, מען זאל כאטש האבן דאס ארויסגאנג זאל כאטש זיין ווי עס דארף צו זיין. מיר האט דערציילט א איד, זאגט ער, און מ'איז געגאנגען אין לאגער און מ'איז געגאנגען מיט דינע העמעדער מיט אלעם, זאגט ער, ווייל ווען מ'האט אונז ארויסגעטראגן די אונגערישע אידן איז געווען זומער, מ'האט אפילו פארגעסן אז מ'דארף זיך מיטנעמען א קאוט, און ס'איז געקומען ווינטער און מ'איז פארפרוירן געווארן, דער אייבערשטער האט געפירט אז אידן זאלן נישט דארפן האבן אזויפיל צער וויפיל ער האט געוואלט זאלן האבן, ארויסגיין פון ארץ ישראל און גיין אין גלות אויף בבל, אבער די ארויסגאנג און דארטן פארפרוירן ווערן האט ער שוין נישט געוואלט אז מ'זאל. ביי די צווייטע וועלט מלחמה זעט אויס האט מען געדארפט מער אפקומען. אבער וואס איך וויל ארויסברענגען איז אז דער אמת איז וואו זעמער געגאנגען? אויף בבל! געגאנגען פון ארץ ישראל אויף בבל! עטס ווייסט וואס די קליימעט פון בבל איז? סאך ווארעמער ווי אין ארץ ישראל! ס'איז ממש א מחיה! ס'איז אזא קליימעט אזוי ווי דא ביי אונז אין קאליפארניע! ס'איז אייביג ווארעם! ס'איז קיינמאל נישט דא קיין שניי! עם כל זה האט דער אייבישטער געוואלט אז מען זאל מען נישט האבן קיין טלטול הדרך ווינטער. קיין גרויסע רעגנס איז אויך נישט דא אין בבל, מען קען זאגן ווייל די ראודס זענען נישט גוט ס'איז נישט געווען געפעיווט מען האט זיך אינעם רעגן האט מען זיך אויסגליטשן, קיין גרויסע רעגנס איז אויך נישט דא אין בבל, איז למעשה דער אייבישטער איז משגיח אז מען זאל נישט ליידן א טראפעלע מער וויפיל דער מענטש דארף אפקומען. שוין, מען דארף וויסן עס קומט אזא גרויסער טאג ווי תשעה באב, מען דארף זיך אונטערנעמען צו זיין וואויל איינער צום צווייטן, דאס מקדש איז חרוב געווארן וועגן שנאת חינם, און דאס וואס איז חרוב געווארן פאר די שלש חמירות איז אויכעט שנאת חינם, ווייל אז דו האסט יענעם ליב וואס טאטשסטו זיין ווייב, א ווייב איז דעדיקעיטעד ס'איז אן אשת איש, זי איז דעדיקעיטעד צו א מאן און איז דעדיקעיטעד צו קינדער, סאו וואס גייסטו און איר טאטשסט? און עבודה זרה איז אויך אזוי, אז דער אייבערשטער געבט דיר געזונט און פרנסה און לעבן, און וואס דו האסט איז דער אייבערשטער, וואס גייסטו צו די עבודה זרה? דריי זיך צו צוריק צום אייבערשטן און זאג שקויעך רבונו של עולם, ס'קומט מיט אביסל א באמפי ראוד, איך פארשטיי, איך מסתם האב איך געזינדיגט, אדער אין פריעריגע גלגולים, ווער קען דען זאגן ער האט נישט געזינדיגט? און די זעלבע. איז מיט שפיכת דמים, מען גיסט אויס יענעמס בלוט פאר גארנישט, וואס יענער נישט אזא איד ווי דו, יענער נישט אזא יומען ביאינג ווי דו, יענער טאר נישט עקזיסטן אויף די וועלט ווייל ער האט מיך בא'גנב'עט צו וועגן אנדערע זאכן, סאו דאס אלעס איז שנאת חינם, וואס ס'זאל זיין אהבה וואלט נישט געווען די אלע זאכן, סאו איך רעד א לאנגע שיעור באריכות אז אונז מוז מיר דאס אלעס אנהייבן מתקן צו זיין. דער רבי זכר צדיק לברכה האט אונז געלערנט אז משיח וואלט שוין געקענט קומען נאך דער צווייטער וועלט מלחמה איז שוין געווען זיכער אז משיח גייט קומען, אזוי ווי עס האט זיך אריינגעכאפט די קליפה פון ציונות דאס האט אים ארויסגעשטופט, און דערווייל איז שוין די קליפה שטארק איבער זעכציג יאר. רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן מען גייט פאסטן מען גייט בעטן דעם אייבערשטן אבער די קליפה פון שנאת חינם, איז פונקט אזא שטארקע קליפה ווי ציונות, דאס וועט ארויסשטופן חלילה משיח'ן, חס ושלום, ווייל פונקט ווי מען האט אונז ארויסגעווארפן פון ארץ ישראל ווייל ס'איז געווען שנאת חינם, פונקט אזוי איז נישטא קיין ריזן פארוואס מען זאל אונז צוריק נעמען אויף ארץ ישראל אויב מען פארעכט נישט דעם שנאת חינם, און אז מען פארעכט נישט און מען וועט אונז צוריק נעמען אונז דער אייבערשטער נאכאמאל חלילה מוזן פארטרייבן און דאס וויל ער שוין נישט, איז רבותי, אויסערן פאסטן איז נאך דא אסאך ארבעט. און מען דארף פארעכטן וואס מען האט מקלקל געווען איצט, די אלע שטותים מיט משמרת הצניעות און למען טוהר מחנינו, מיט צאמרופן אסיפות פרויען מיט קינדער מיט מיידלעך, היינט מעג מען דאך שוין חתונה האבן מיט א דאנקי אויכעט, רופטס דאנקיס אויכעט, אפשר זאלן זיי אויך אנהייבן צו גיין בצניעות. הערטס אויף מיט די בלאף, עטס עס געקענט בלאפן יאהרן די קאמיוניטי, נישט די רבנים, די רבנים האבן געוויסט, זיי האבן נאר מורא געהאט, אבער די בעל הבתים, היינט קענט עטס שוין די בעל הבתים נישט בלאפן, ווייל אונז האמיר שוין אלעס געזאגט וואס ס'גייט פאר. רוסלאנד האט זיך יעצט אנגערייצט מיט אמעריקע, דער פירער דער הייסט פוטין, ער איז געווען פון די הויפט פירער פון די קעי דזשעי בי, עטס האטס אלץ געמיינט רוסלאנד איז אונטערגעגאנגען, ווייסט אזוי סאטמאר אזיאטישע וויי, ס'איז עה נחום ראזענבערג איז צוגעשפארט, דער איז ארויסגעפאלן, דער איז אריינגעפאלן, העי הערטס אויף מיט די גארביטש. קיינער נישט ארויסגעפאלן סיי קיינער נישט אריינגעפאלן. בקיצור פוטין האט געטוהן אזוי ווי א ריכטיגער גענעראל ער איז געגאנגען זעקס טריט ריקווערטס אמעריקע האט שוין געמיינט אה ער איז אונטערגעגאנגען ער האט זיך געבויט אין די זעקס יאר אזוי שטארק אז זיין דזשענעראל פון די ארמי האט געזאגט ער האט גענוג אטאמישע געווער אונטערצוברענגען גאנץ יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע. עס זעהט זיך דא א גאו דער דאום די איירן דאום. ס'לאט נישט אריין קיין חיצים, ס'לאט נישט אריין קיין ראקעטס, אבער ס'פאלן אריין ראקעטס. שטעל דיר פאר ווען ס'זאל חלילה אזויפיל ראקעטס אריינפאלן אין אמעריקע. וואס האט עטס געמיינט? ס'איז נעבעך נעבעך ביטער. זיי האבן עס געמאכט זייער קלוג פאניע גנב זיי האבן זיך געבויט. זיי האבן אונטערגעשריבן פאר רעיגען אז מ'עט נישט בויען מער ראקעטס. זיי האבן יעצט געטעסט צוויי גרויסע נוקיולער ראקעטס. זיי לאכן פון אמעריקע. קודם לאכט ער ווייל ער האט נישט קיין געזעץ. אין אמעריקע איז אויך נישט דא קיין געזעץ. אז טאמסאן קען ארויסלאזן אלע פארברעכער און טשארלס היינס האט געקענט איינזעצן מענטשן וואס האבן גארנישט געטון איז דאך נישט דא דא קיין משפטים בכלל דא. מען לאזט יעצט ארויס זעקס און פֿערציק טויזנט דראג דיעלערס. וואשינגטאן האט עס אקעי. דא איז נישט דא קיין קיין חוק. דער אמעריקאנער איז נאר א באפיצטער. ער וויל זיך ווייזן אז ער איז א פיינער. און דער רוס האט געלאכט אייביג. און ממילא אז ער האט נישט קיין געזעץ, ער האט נישט קיין באלעבאס, וואס קענסטו דען טון? מען וועט לייגן סענקשאנס. רוסלאנד איז די רייכסטע לאנד פון די וועלט ער האט מער טימבער, אויל, גאלד, זילבער און דיימאנדס וויפיל די גאנצע וועלט פוט טוגעדער. ער קען פארקויפן פאר די אראבער אויל. ער האט'ס נאך נישט אויסגענוצט. ער ברויך עס נישט. ער קען באשטיין ס'זאל ליגן. און ער הייבט זיך אן יעצט צו טשעפען מיט אמעריקע און דער סוף גייט זיין אז אונז מיר אויכעט אריינגעשלעפט ווערן אין א גרויסע מלחמה. איך געדענק דא אין די גרויסע אפארטמענט בילדינגס איז געווען פון סיוויל דעפענס סי די געשטאנען צעטלעך אז טאמער מען זעהט אטאם באמבעס קומען זאל מען אראפלויפן אין שעלטער. עס איז געשטאנען זיבן זאכן וואס מען דארף טון אויב מען זעט שוין לייט אינעווענדיג אין דעם שעלטער און פשט אז עס איז אטאמישע געווער ווייל ווען נישט וויאזוי קומט אריין די לייט אונטן זאלסטו וויסן דיין לעבן איז שוין דערנאך איז געשטאנען זאלסטו לייגן דיין קאפ צווישן די פיס אז מען זאל נישט צושפרינגען מען זאל דיך קענען אדענטיפייען נאכן טויט און קיש די וועלט גודביי אזוי איז געשטאנען אויף מען האט זיך גערעכנט אז עס וועט אמאל זיין אן אטאקע פון רוסלאנד אויף אמעריקע און עס וועלן שטארבן צוויי דריטל פון אמעריקע דאס איז געווען אין אלע. צייטונג זיי האבן דאס געוויסט. נאר וואס? מען האט זיך איינגערעדט אז דער רוס איז שוואך. ער איז גארנישט שוואך. ער האט א שוואכן מיסל האט אראפגעשאסן א פליגער. חברה זיי קענען עס נישט שפירן אפילו. איז אנבעליוועבל. סאו רבותי אונז דארף מיר וויסן דאס איז אלץ א ווארנונג פונעם אייבערשטן. רעדטס ענק נישט איין אז אונז האמיר שטארק א שטארקע רעגירונג א שטארק לאנד. מיר האמיר גארנישט. מיר האמיר ממש גארנישט. און דארף מען מתפלל זיין דער אייבערשטער זאל אויף אונז אויך האלטן די רעכטע האנט, מיינט נישט אז אין ארץ ישראל איז א קלענערע סכנה היינט ווי אין אמעריקע, רוסלאנד לאקער. יעצט איך זעה די מלחמה וואס ווערט געפירט אין ארץ ישראל מיט די אראבער ווערט אנגעפירט אויפן סאטמאר אזיאטיש מארמאראשן וועג, זעהט אויס דאס איז אן אלטער וועג פון מלחמה. די גמרא זאגט אז א פרוי גייט מיט א קינד מוז דאס קינד גיין פאר די מאמע נישט אין. ווייל טאמער גייט'ס הינטער די מאמע וועט איינער אוועק כאפן דאס קינד און אריין לויפן אין א חצר צו ראטעווען איר קינד, עט מען מזנה זיין מיט. סא זעהט אויס קינדער זענען אלץ געווען א יומען שיעלד. סא איך ווייס נישט. ער איז אונז ברוגז? רבי אלטר משה שרייט מען הארגעט אזויפיל אראבישע קינדער, וואוי ס'טוט אים וויי. רבי אלטר משה, וואס איז מיט אלע טויזענטער און צענדליגע טויזענטער היימישע קינדער וואס מען האט געהארגעט? די אראבישע קינדער איז דיין אדזשענדע? דא האט מען געהארגעט קינדער אלע יארן, מען האט מיט זיי מזנה געווען, און מען האט מיט זיי געטון וואס מען האט נאר נישט געטארט, און מען האט זיי אפגעהארגעט, זיי זענען ארויסגעפאלן די אלע דורות, איך הער נישט דיך שרייען אויף דעם, דער אראבישע קינד באדערט דיך? wow! כ'האב דיר שוין געזאגט, ווען מען איז מזנה מיט א קינד איז עס נאך ארגער ווי דו האסט אים געהארגעט, ווייל דאס קינד גייט זיין א קריפל פאר לייף, און ער גייט ווערן אליינס א נאכלויפער נאך אנדערע קינדער, און ער גייט גיין אויף דראגס ביז ער וועט זיך הרג'נען, כ'זע נישט אז ער פארפירט אז מען זאל גיין צו די יו ען. און מען זאל זיי זאגן אז אונז האמער בערך דריי א האלב טויזנט נושרים פון ווילימסבורג, און בערך פיר פינף טויזנט נושרים פון בארא פארק, און בסך הכל אין ארץ ישראל איז דא זיבעציג טויזנט נושרים, זיי זאגן אליינס די צייטונגען, און זיי זאגן דאס איז קאנפירמד, וואס איז נישט קאנפירמד ווייסט מען נאכנישט, און אין לעיקוואד איז אויך דא בערך. טויזנט פופצן הונדערט קינדערלעך נושרים וואס זיי ווילן שוין נישט וויסן פון אידישקייט. ס'באדערט אים? וואס באדערט דיך עס? די אראבישע קינדער באדערט דיך? יא, ס'באדערט יעדן. אבער ווי איז אונזערע קינדער? דאס באדערט דיך נישט מ'זאל גיין צו די יו ען? און נאכדעם איז געגאנגען דער שטערן און ער, דער מנהל פון סאטמאר, ער האט געזאגט אזוי, מ'קומט אהיים פאר זעקס זיבן יאר צוריק, מ'קומט אהיים פון קעמפ, יעדער, ער איז געגאנגען פון חדר צו חדר, ס'איז דא א רשע מנוול, א ידיע נחום ראזנבערג, יעדער זאל שטיין פאר זיין הויז און שפייען אים און אויף זיין. משפחה מיט אלעם. ווייסט וואס דאס האט געטון מיט די קינדער? ער האט געטון די זעלבע זאך וואס דער סיגעטער האט געטון מיט גאנץ מאנראו ווען ער האט זיך געשלאגן מיט די רעבעצן און ווען ער האט געוואלט אהרן זאל ווערן בעל הבית. ער האט אפגע'הרג'עט אפאר דזשענערעישאנס. די קינדער ווילן נישט וויסן פון אידישקייט, זיי זאגן אויב דאס איז אידישקייט ווי וואלק עוועי. און נאכדעם האט עטס א פראבלעם אז ס'איז דא א מיידל טורטל וואס האט זיך אנגעטון תפילין אויף די פיס און זי איז געווען א פראפעשענעל, זי איז נאכגעלאפן אונזערע בחורים און מ'האט מיט איר געטון וואס מ'טאר נישט. העי, זי זאגט זי איז געווען א דראפ אוט. סאו די אלע זאכן באדערן דיך נישט? דו האסט א פראבלעם דו האלטסט שוין ביי אראבישע קינדער? איך ווייס ווען א איד האט נישט צו עסן פרישטיג איז באדערט אים נישט פארוואס ער האט נישט סטראבערי שארט קעיק ער האט נישט קיין פרישטיג. לאמיר מאכן א קאאלישן און גיין צו די יו ען און זאגן מ'הרג'עט דא די קינדער די גאווערמענט זאל אויפהערן צו געבן געלט ס'איז גענוצט די געלט. אויף רציחה, אויף שפיכת דמים, אויף אראפצוברענגען די קינדער פונעם ריכטיגן וועג, און זיי נישט צו געבן אן עדיוקעישאן, און מען נוצט עס אויס פאר פרייוועט זאכן. דער קראלער וויל אז זיי זאלן גלייבן אז ער איז אלקינו ואלוקי אבותינו, אהרן וויל מען זאל גלייבן ער איז אלקינו ואלוקי אבותינו, און זאליקא וויל אז ער זאל גלייבן אלקינו ואלוקי אבותינו. זאגט מיר איינער, דו ווייסט, איך האב געהאלטן פון דיר, איך פלעג דיך אויסהערן, אבער לעצטנס רעדסטו אויפן צדיק הדור, פרעג איך ווער איז דאס, זאגט ער אהרן טייטלבוים, וועסטו אויפהערן צו רעדן וועל איך דיך אויסהערן ווייטער, זאג איך ווייסטו וואס, איך וועל נישט אויפהערן, און דו הער מיך נישט אויס. די מעין טינג איז דאס די מעסעדזש וועגן טשיילד סעיפטי, דעטס אלל. סא דאס איז וואס דא גייט פאר, יעדער איז ביזי מען הרג'עט אראבישע קינדער, מ'האמיר אפגע'שחט'ן גאנצעטע דורות, דאס האט קיינעם נישט געבאדערט, אז א מיידל וואס זי זאגט אז נחמיה האט מיט איר געוואוינט, נאך א מזל זי האלט זיך אידיש, זי האט געטראפן א גוטן א וואוילן יונגערמאן, זי איז אויך געווען מאלעסטעד פון בערל אשכנזי, און ממילא האבן זיי סטראגלען אינאיינעם. דאס איז א וועג געווען וואס אונז האמיר געטון? זעמיר ברוגז מען הרג'עט אראבישע קינדער, איך זאג דיר נאכאמאל, מיך טוט עס אויך וויי, ס'איז זייער א מיעסע בילד אז אידן זאלן הרג'ענען גוים, ווייל איך פאר ארום איבעראל, איך האב שוין געהאט אויף איין פלאץ, מ'האט מיר שוין נאכגעשריגן גאו קיל סאם ערעב טשילדרען, אונז גיימיר פאר דעם באצאלן א פרייז איבער די גאנצע וועלט. נאר וואס, אונז האמיר אונזער אייגענעם גיהנום וואס אונז האמיר אויך געמאכט, און לאמיר דאס טרייען צו פאררעכטן. סקולענער רבי וועט זיך צאמשטעלן דארטן א גאנצע קאאלישן אין מאנסי, ועד משמרת טוהר מחנינו, און ער וועט גיין רעדן פאר ווייבלעך און פאר מיידלעך, איך האלט ער טאר נישט רעדן, ער איז אן אלמן, ער טאר נישט רעדן. כ'האב מורא, ער וועט זיך נאך פארליבן אין א מיידל און ס'וועט נאך ווערן פרייליך. עטס זעהטס דאך, אלע רבנים האבן אזוי געטוהן. זיי זענען שוין געווען אלט, האבן זיי געמיינט זיי וועלן נעמען א אידיש מיידל, א יונגע מיט פערציג יאר, און אז מ'עט אויך יונגער ווערן, זיי האבן נישט געכאפט אז ס'איז מצער געווען א אידישע טאכטער, און ווי די גמרא זאגט ווער ס'טוט דאס, לערנט אויס זיין טאכטער זאל זיין א זונה, ווייל סוף כל סוף דער אלטער קען איר נישט געבן וואס זי ברויך מיט אירע יונגע כוחות און יונגע בלוט, און ממילא עט זי טשיטן אין דער זייט, דער אלטער וועט נישט וויסן. יעצט איז דא אויף די נייעס אז עפעס איינער וואס ער שפילט זיך מיט חיות, ער מאכט א סירקוס, האט זיך געשפילט מיט א קאץ און ער געגעבן א שטויס א קאץ. יעצט טאמפסאן וויל אים נישט מוחל זיין, דער דיסטריקט אטוירני פון ברוקלין האט געזאגט ער גייט אים שטעלן צום געריכט, דער איז נאו דיעל אין די האוז. יעצט האב איך געוואלט וויסן מיסטער טאמפסאן, א קאץ איז ביי דיר וויכטיגער ווי קינדער? מען האט דא געשטויסן קינדער, וואס א חילוק צו מען געבט אים א שטויס צו מען שטופט אים אריין די ערבה און מען צובלוטיגט אים? און די תלמוד תורה כוונת הלב. מיר האט געזאגט איינער וואס ער ווייסט פון קלאוס אינפארמעישאן, דאס קינד האט געהאנגען מיט א בלוטיגן אחר, דאס אלעס מעג מען, אה יעצט האבן מיר נאר א פראבלעם מען האט געגעבן א שטויס א קאץ, יעצט אונז זעמיר אויך נישט קיין קעגן ווי מען זאגט רייטס פאר ענימעלס, אבער ס'מיינט נישט זאגן אז די קאץ שטייט אויף העכערע מדריגה ווי די אלע צענליגע קינדער, מאליק האט דא געהארגעט זעקס בחורים, שניצלער איז נאכגעלאפן א מענטש וואס ער טוט פאר פראטעקשאן אוו טשילדרען, און ברוך מרדכי האט אפגעהארגעט, נאר דער אייבישטער ווייסט, פינף ביז צען טויזענט קינדער, די אלע האט מען געלאזט וואקען מיט סוויטהארט דיעלס, און מען האט נישט אויפגעפיקט די אלע וואס האבן געזאגט ליגענט אויפן סטענד, נאר דאס איז עס, אזוי ווי ס'ידיש'ט זיך אזוי גוי'שט זיך, אונז האבן מיר נישט קיין מנהיגים, די גוים האבן אויך נישט קיין מנהיגים, בקיצור, מען זוכט דעם נעקסטן מנהיג וואס ער זאל זאגן אז מען מעג ארום גיין. גאנצן אן א הויזן און אן א העמד, און די פרויען מעגן ארום גיין אן גארנישט, און דעמאלטס וועט מען אים וועלן צו זיין די נעקסטער מעיער צו דער פרעזידענט וואטעווער ער לויפט פאר. כ'וויל ענק זאגן, ס'האט מיר דערציילט איינער וואס ער שלאגט זיך זייער שטארק קעגן די משכב זכור'ים, קעגן די דזשענדער לאו, זאגט ער ער איז געווען אין מאנהעטן האט ער געזען ווי א זכר גייט אינגאנצן אויסגעטון נאר מיט אן עלעטע איינע, ס'זאל אים צודעקן. ממש געווען א שרעק צו קוקן. גייט ער נאך אפאר גאסן ווייטער זעהט ער אז א פרוי'נס בילד גייט אויכעט אזוי, נאר מיט אן עלעטע איינע. ס'איז ממש איז אן אומגליק וואס איז געווארן און וויאזוי די וועלט זינקט. וואט א שעים. און נאכדעם וועט דער אייבישטער זאגן. און איך וועל ענק שיקן אזאלעכע אטאמישע באמבעס. ער רייצט אן. ער רייצט אן דעם רוס. ער רייצט אן נארט קאריע. ער רייצט אן סאוט קאריע. רבותי! אונז וויין מיר אז מען האט געטראגן אידן אין גאז קאמערן עס האט געדוירט פינף יאר זעקס מיליאן אידן, היינט גייט דויערן די גאנצע וועלט אומצוברענגען לעס דען טען מינוטס, מען קען פארפויזענען אלע וואסער, מען קען פארפויזענען אלע לופטן אין לעס דען טען מינוטס. און ס'קען נאך געשען מיט אן עקסידענט אויך אזוי ווי ס'געשען ביי די טרי מייל איילענד. שוין דאס איז נאר צוגעלייגט יעצט קומט דער געהעריגע שיעור. א גוטן ערב שבת קודש פרשת דברים פרשת חזון, די אלע הלכות די לאז איך איבער פאר די אלע בלאגס ס'איז דא גענוג בלאגס און גענוג האטליינס וואס זאגן הלכות ס'איז דא קול סאטמאר אנדערע עניוועי איך וויל נאר זאגן אפאר קליינע נקודות און נאכדעם וועל איך צוקומען צו פעדעפיליע צו אנדערע זאכן קודם האב איך געוואלט זאגן אז דער עולם זאל וויסן אפאר זאכן די ערשטע זאך איז אז. ס'שטייט אין שולחן ערוך אז אין די טעג טאר מען נישט וואשן און די קליידער טאר זיך אליין נישט וואשן און אזוי ווייטער איז וואס כ'האב געוואלט זאגן איז אז מען קומט אריין אין שול און מען שטינקט אוועק איז א גאנצע שאלה צו מען מעג דארטן זאגן אפילו א דבר שבקדושה ווייל ס'איז א גרף של רעי אין שולחן ערוך שטייט נישט אז מען מוז שטינקען ס'שטייט נאר וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט. יעצט קודם איז א מחלוקת דער מחבר און די רמ"א צי נאר שבוע שחל בו תשעה באב טאר מען נישט וואשן קיין קליידער צי א דער מחבר האלט נאר פון שבוע שחל בו תשעה באב און דער רמ"א האלט אין די גאנצע נײַן טעג טאר מען נישט אבער למעשה דאס רעדט מען אז מען זאל וואשן קליידער. אז וואשן קליידער טאר מען נישט אזוי האלט דער מחבר און רמ"א סימן תקנ"א סעיף ג. יעצט וועגן אנטוהן, איז אין שולחן ערוך שטייט אז מען טאר נישט אנטוהן קיין קליידער וואס מען האט אויסגעוואשן אדער וואס מען האט אויסגעביגלט, טאר מען אין די ניין טעג נישט אנטוהן. וכן אסור להציע בהם המיטה, מען טאר נישט טוישן די בעט, ואפילו מטפחת הידיים והשולחן אסור, מען טאר אפילו נישט טוישן די טישטוך פון דעם טיש. אזוי זאגט דער שולחן ערוך, דער מחבר און דער רמ"א סימן תקנ"א סעיף ג'. יעצט אין לבוש און. סעיף ד' שטייט אז דער טעם איז כדי מען זאל זיך נישט אזוי פרייען און מען זאל ווייזן אבילות. יעצט אין כף החיים אין סעיף קטן צדיק זאגט ער, טאמער טוט ער עס אבער אן איין מאל פאר ס'איז זיך געפאלן די נײַן טעג, הייסט דאך עס שוין נישט אז ס'איז ניי, ער טוט עס אן אויף אפאר מינוט, מעג ער עס נאכדעם אנטון. איז במילא איז אזוי, מען גרייט זיך אן אפאר העמעדער מיט אונטערהעמעדער און אונטערהויזן און. זאקן וואס ס'שטינקט נעבעך, און די הויזן אויכעט, מ'גרייט זיך אן א פאר אז מ'זאל קענען טוישן, און קענסט נישט קומען אין פאבליק ווי א חזר. יעצט, ס'שטייט אין סעיף קטן צדיק א', ברענגט דער כף החיים אז, ברענגט ער קלאר, אז במקומות שמזיעים הרבה, ס'איז דא פלעצער ווי מען שוויצט אסאך, איז דאס מיינט סיי למשל דא איז זומער יעצט שוויצט מען, און סיי ס'איז דא פלעצער אין גוף אונטער די ארעם און צווישן די פיס, די אלע פלעצער שוויצט מען מער, און אינעם קאפ אויך, ביי די האר זאל מען זיכער טון אזוי מען זאל עס אנטון אויף אפאר מינוט פאר ראש חודש, און נאכדעם מעג מען עס געהעריג אנטון, אזוי האלט דער כף החיים. יעצט די משנה ברורה אין סעיף קטן מ"ד זאגט אזוי, די בגדים שניכר בהם גיהוצן אסור ללבשם בימים אלו אפילו לבשם כבר כמה פעמים, די זאכן וואס איז שיין אויסגעפרעסט און מען זעט מען גייט ארויס אזוי שטרי אזוי ווי מען זאגט ס'ווייזט נישט קיין אבילות נאר שמחה, דאס טאר מען נישט אפילו מען האט עס שוין אנגעטון פאר דעם אויכעט. און זאגט ער נאך צו אז וועגן די משנה ברורה. אז וועגן דעם טעם טאר מען נישט אנטוהן אפילו בגדי שבת אין די טעג, ווייל ס'ווייזט אז מ'איז נישט מתאבל אויפן בית המקדש. יעצט קומט אויס אזוי, ס'איז דא די אינגעלייט וואס געבן אריין דא צו דעם טשיינעמען זאל זיי מאכן די העמעדער מיט אלעם, די זאכן טאר מען טאקע נישט אנטוהן, אבער אז דו'סט נעמען דעם העמד דו'סט עס ארויסוואשן אינדערהיים ביי דיר פאר די ניין טעג, און דו'סט עס נאך אנטוהן אויף אפאר מינוט, און נאכדעם וועסטו עס קענען נוצן יעדן טאג קענסטו דיר טוישן א נייעם העמד און א נייעם אונטער העמד און אלעס קענסטו דיר טוישן די הויזן די אונטער הויזן און די זעלבע די פרויען זייערע קליידער וואס ס'רירט אן דעם גוף ווייל סוף כל סוף האמת והשלום אהבו די תורה געמאכט אז ס'זאל זיין שלום און אמת יעצט קינדערישע קליידער למשל פעמפערס וכדומה די וואס זיי ווארפן עס נישט אוועק וואס זיי נוצן נישט דיספאוזעבל אדער די פענטיס די אינטערהויזן מיט די אלע זאכן שטייט קלאר אין שולחן ערוך אין סימן תקנ"א אין סימן י"ד און אין משנה ברורה סעיף קטן פ"ב אז מען מעג זיכער עס טוישן בפרט נאך ווייל קינדער מאכן דאך קטנים און ממילא קוים איינער וואס איז אנגעשמירט מיט קטנים טאר נישט דאווענען און לעבן דעם ווער ס'שטייט טאר אויך נישט דאווענען קומט יעצט אויס ס'דא עלטערע מענטשן וואס זיי קענען שוין נישט זיין זיך האלטן א גוף נקי אזוי ווי עס דארף צו זיין, און אז זיי טרעפן אז זיי האבן געמאכט קטנים אדער אדער גדולים, מעגן זיך זיכער טוישן, ווייל זיי זענען דאך נישט ארגער ווי א קליין קינד. יעצט אין משנה ברורה ווערט געברענגט צוויי שיטות פארוואס מען טאר נישט פאר קינדער טוישן די קליידער, איינס איז ווייל ס'איז שייך חינוך וועגן אבילות, און דאס צווייטע איז וועגן עגמת נפש פון די גדולים וואס זיי קוקן דאס צו אז די קינד שטינקט אוועק. וואס איז די נפקא מינה אויב ס'איז א קטן וואס איז ווייניגער פון זעקס יאר וואס איז נאכנישט מגיע לחינוך, איז אלס עגמת נפש פונעם גרויסן מעג מען עס טוישן, אלס אין קינד איז נישט שייך קיין חינוך ווייל ער איז נאכנישט הגיע לחינוך. עס זאגט אבער די משנה ברורה אין סעיף קטן פ"ג, אפילו דאס וואס מ'איז מתיר צו וואשן פאר קינדער זאל מען נישט וואשן אסאך מיט אמאל און מ'זאל עס אויך וואשן בצינעה.

אפילו א תבשיל וואס איז געקאכט געווארן מיט פלייש אדער אוודאי מיט פעטן פון פלייש איז אסור, אזוי שטייט אין שלחן ערוך סימן תקנ"א סעיף ט' און סעיף י', און אין משנה ברורה סעיף קטן ס"ג שרייבט דער בית יוסף בשם הכל בו דעם טעם פארוואס מען טאר נישט עסן קיין פלייש און קיין וויין, ווייל פלייש און וויין מאכן שמחה, אונז ווייסט מען אין שמחה אלא בבשר אין שמחה אלא ביין. א יום טוב איז א מצוה צו זיין בשמחה, ממילא דאס מאכט די מענטש פרייליך. אין שערי תשובה, סעיף קטן י א, זאגט ער אז די טעם איז וועגן זכר לחורבן, ווייל מ'האט מבטל געווען די קרבנות און ניסוך היין, די צוויי זאכן, די וויין מיט די פלייש. זאגט ער, וועגן דעם האט מען מחמיר געווען, א תבשיל וואס מ'האט געקאכט דערין מיט פלייש, זאל מען אויך נישט טארן עסן, ווייל ביי קדשים איז אויך געווען אז די תבשיל וואס מ'האט געקאכט מיט זיי האט מען געמוזט מיטעסן מיט די זעלבע. עה הלכה ווי די קרבנות אליינס יעצט אין שלחן ערוך אין סימן ת ק נ א סעיף י א שטייט ווער ס'איז מיקל אויף אזא זאך וואס די חכמים האבן גע'אסר'ט און אויך וואס ס'איז א מנהג צו אסר'ן זאל ער וויסן הפורץ גדר ישכנו נחש. ס'דא די ס'דא א ספר פון. קראסנער רב, ער האט דעמאלטס זייער ברוגז געווען אויף ר' משה פיינשטיינ'ס היתר, דעם היתר פון חלב עכום, האט ער געשריבן א א גאנצן בירור אז ר' משה איז נישט גערעכט, און איינע פון די זאכן ש אין דעם ספר, אין די הקדמה שרייבט ער אזוי, הפורץ גדר ישכנו נחש, ר' משה פיינשטיין האט פורץ געווען דעם גדר צווישן די מענער שול און די פרויען שול, ער האט געזאגט אז ס'איז גענוג אז ס'איז דא א גדר אפילו מ'קען זיך זעהן אבער וויבאלד מ'קען נישט זיך אויסמישן בתערובות איז עס גוט. און נאכדעם איז געקומען דער היתר פון חלב עכום, האט ער געזאגט הפורץ גדר, ווען איינער צוברעכט א גדר פון א מענער שיל און א ווייבער שיל, ישכנו נחש ווערט ער נכשל מיט נחש, נחש איז חלב שחלבו נכרי. יעצט אין כף החיים אין סעיף קטן ק מ ה שטייט אזוי, עוף הייסט אויך בשר, הגם ס'איז דא דארטן אין די גמרא ברענגט ער באתרא דרבי גמליאל האט מען געגעסן, עה בשר עוף און מ'האט צוגעטרינקען מילך, פארוואס? ווייל בשר עוף הייסט נישט קיין בשר, אבער למעשה אונז פסק'ען מיר נישט אזוי, אונז פסק'ען מיר אז א עוף איז אויכעט פלייש, ווי געפינט מען דאס? ביים שליו, שליו איז דאך געווען א עוף, און ס'שטייט בין הערבים תאכלו בשר. אין דעם זאג איך אייביג די שרייבן אריין אין איד אז ס'מוז זיין דווקא יין און ס'מוז זיין דווקא פלייש פאר די ימים טובים, קויפט זיך איינער א מצוה און ער זעהט אז דער עולם זאל עסן דווקא בשר בהמה און ס'זאל זיין דווקא וויין, בין איך אים מסביר אייביג איך קאל אים אפ און איך זאג אים אזוי, קודם כל וויין איז נישט קיין מצוה איינצוטרינקען וועגן די אלע פראבלעמען, מ'ווערט שיכור און קינדער טינעידזשערס זענען אויף דראגס, און אמאל זענען די עלטערן אויך אויף דראגס, איז במילא איז עס א סכנה, ווידעראום וועגן פלייש, דו זאגסט ס'מוז זיין בהמה פלייש, קודם דאך נישט דא קיין כשר'ע בהמה פלייש אין אמעריקע צו באקומען, איך ווייס נישט, אין ארץ ישראל איז אויך מסתם נישט דא, ס'איז דא אראבישע פלייש, אין ארץ ישראל איז כאטש דא אז מען געט די טרייפענע בהמות און אזאלעכע בהמות וואס איז אינגאנצן נישט כשר צו עסן. איז נישט דא קיין חלב, מיט דעם זענען זיי אביסל אהעד אוו די געים, ווייל ס'נישט דא קיין איסור חלב נאר אויף א בהמה וואס דאס איז כשר, נישט אז ס'איז געשאכטן כשר, דער מין מוז זיין כשר. שפנים, בשר שפנים און חמורים וואס מ'געט דארטן אין ארץ ישראל, די עדה קויפט עס פון די אראבער, דאס איז בכלל נישט שייך קיין חלב. עניוועי. און די משנה ברירה אין סעיף קטן ס"ד זאגט אז מ'זאל קען מיקל זיין בשעת הדחק בבשר עוף. כ'האב געוואלט זאגן נאכאמאל, עס קומען יעצט מעדיקעישאנס, מענטשן וואס האבן געוויסע קראנקהייטן, אמת תשעה באב איז הארבער פון די אלע אנדערע תעניתים, אבער למעשה ער זאל פרעגן דעם דאקטאר, און וואס דער דאקטאר זאל זאגן זאלט ער זאגן פארן רב, און דער רב זאל האבן שכל צו פסק'ענען אזוי ווי דער דאקטאר, ווער נישט קיין פרומער. ווייל דאס נאכדעם מאכן א חורבן פאר דיר און פאר דיין גאנצע משפחה. יעצט, אין פון הייליגן ראפשיצער רב אין ספר זרע קודש ווערט געברענגט א מורא'דיגע זאך, ער ברענגט עס אויף די הפטורה פון פרשת דברים אויף הוי גוי, ס'איז די די ביטערע הפטורה וואס דער נביא וויינט אויף אונז, זאגט ער, ס'איז ידוע אז דער חורבן בית המקדש איז געווען חסדים גדולים מאוד, פארוואס? וואס איז די גרויסע חסדים האט צובראכן דעם בית המקדש? זאגט ער ווייל דער אייבערשטער איז שפך חמתו על עצים ואבנים. ער האט אומגעברענגט דעם בית המקדש אבער ער האט געלאזט כלל ישראל לעבן, און אזוי ציען מיר זיך אונז ווייטער פון דור צו דור ביז דער אייבערשטער וועט אונז אויסלייזן. זאגט ער וועגן דעם עסט מען מילכיגס אין די נײַן טעג פון אנפאנג ראש חודש ביז תשעה באב ווייל דם נעכר ונעשה חלב, דער דם פון דעם וואס דאס קינד ווערט געבוירן דאס איז פון די דם נידות, טאמער ווערט זי שוואנגער ווערט פון דעם דם נידות דער וולד, איז דם נעכר, דער דם ווערט אויסגעריסן ונעשה חלב, נאכדעם ווען זי האט די בעיבי, איז דער זעלבער דם נידות טוט סופלייען מילך פארן קינד אז עס זאל האבן פון וואס צו לעבן. איז ווען ס'האלט שוין דארטן אז דער דם, וואס דאס איז דער דם נידות, ווערט חלב, גוטע מילך, און דאס דאס האלט דאס לעבן פונעם קינד, איז במילא איז עס א גרויסע ישועה, ס'איז דם נעכר ונעשה חלב. יעצט די חורבן בית המקדש איז אויך געווען א רפואה, כאטשיג מען קוקט עס אן זייער שלעכט, פרוי קוקט אן דם נידות טוט איר וויי, זי האט צער, און ווי זי רייניגט זיך, אבער דאס איז געמאכט אז עס זאל קענען געבוירן א קינד, און אויך צו געבן צו עסן פארן קינד נאכדעם. איך בין אמאל געווען אין אוקריינע, איך האב גערעדט וועגן טהרת המשפחה, איז געווען דארטן פרויען וואס האבן גענומען מורא'דיג אינטערעסע, און כ'האב זיי געפרעגט וואס זענען זיי אזוי ווי מ'זאגט ווארעם פאר די זאך פון מקווה מיט אלעם, האבן זיי געזאגט אין קיין שום זאך אויף די וועלט זעהט מען נישט וויאזוי דער אייבערשטער גייט מיט מיט א מענטש אזוי ווי ווי מ'זעהט ביי דעם האבן קינדער, אונז ווייס מיר יעדע זאך וואס אונז גיי מיר אין די גאס אלעס איז כולם מקרינו כולם ניסים אין בהם טבע אלעס איז ניסים אבער די פרוי זעהט עס קודם באקומט זי אפאר יאר דם נידות כדי זי זאל זיך צוגעוויינען דעם גוף אז ס'זאל זיין געזונט דער דם, נאכדעם ווען זיי דארפן עס האבן אויף צו האבן קינדער, נאכדעם ווערט פון דעם א קינד, נאכדעם ווערן זיי די וואס זיי סופלייען גאר צו עסן פארן קינד, ווען נישט דאס וואלט דאס קינד געשטארבן, וועגן דעם טאר מען נישט חתונה האבן מיט א מינקת פון א פרוי צוויי יאר, ווייל ביז דעמאלטס דארף זי געבן צו זייגן, אמאל נישט געווען די אינפאמעל מיט די אלע זאכן, אבער למעשה זעהט מען ווי דער אייבערשטער גייט מיט מיטן מענטש יעדע מינוט. און וועגן דעם איז עס געווארן זייער ווארעם פאר די מצוה פון טהרת המשפחה. יעצט, דער הייליגער ראפשיצער רב אין זרע קודש אין פרשת בלק אין סוף דיבור המתחיל הן עם זאגט ער אז חלב איז בגימטריא מ' און ממילא איז דאס מרומז אויף די גאולה אז דער אייבערשטער וועט אונז אויסלייזן ווייל ער האט אונז איבערגעלאזט כלל ישראל און ער האט נישט חרוב געמאכט אונז ער האט נאר חרוב געמאכט די עצים ואבנים. מ' איז אויכעט מקווה מ' יום, מען דארף זיך אונטערנעמען וועגן טהרת המשפחה, איך וועל באלד רעדן אביסל וואס דער גאנצער פאסטן איז, וואס דער תשעה באב איז, יעצט ס'איז דא אפאר זאכן, קודם איז אזוי, טאמער איז דא א סעודת מצוה למשל א ברית אדער א סיום מסכתא, איז א מחלוקת צו מען מעג נאר נעמען א מנין מצומצם צו מען מעג נעמען אנדערע אויכעט, יעצט אין די שבוע שחל בו תשעה באב זאגן אסאך אז דארטן אפילו די פוסקים וואס האלטן אז מען מעג נעמען אלע גוטע פריינט קרוביו ורעיו האלטן אז דארטן טאר נישט זיין נאר א מנין מצומצם. יעצט איז דא אחרונים וואס זיי זאגן אז דאס איז נאר ווען מען קומט משום רעות מען קומט וועגן פרענדלישאפט אבער די וואס זיי קומען איז סתם אזוי ווייל זיי ווילן נהנה זיין פון א סעודת מצוה איז נישט אזוי געפערליך. יעצט דער טורי זהב אין סעיף קטן י"ב איז מיקל. ביי א סעודת מצוה פון ברית אז יעדער קען קומען, זאגט ער פארוואס מילה איז דוחה שבת, און שבת איז דוחה דעם בית המקדש, און שלמה המלך האט דוחה געווען דעם תענית פון יום כיפור וועגן דעם בית המקדש, און דארטן ווי ס'שטייט אין די הפטורה אין סוכות זאגט מען עס אז יעדער איז אהיים געגאן מ'האט געגעסן און געטרינקען געהעריג יום כיפור מיט סוכות, נאך סוכות איז מען אהיים מ'האט געבענטשט דעם קעניג. זאגט דער טורי זהב, איז דאך כל שכן אז מילה זאל דוחה זיין דעם תענית פון בשר מיט יין, וואס דאס איז דאך נישט מער ווי א מנהג. ס'איז א שיינער טורי זהב, קוקטס עס נאך דארט. און ער פירט אויס ווער ס'איז מיקל אין א סעודת מצוה אז יעדער וועם מ'רופט זאל קומען און ער זאל עסן. דער איז נישט מפסיד. יעצט זיי דערציילן אז ס'איז געווען איינמאל עפעס ס'איז אויסגעקומען, בעלז האט זיך, זיי לערנען זיך זייערע שירים, און ס'איז אויסגעקומען עפעס א סיום אין היי אב, היי אב דעם יארצייט פונעם הייליגן אר"י הקדוש, און זיי האבן געפרעגט דעם פריערדיגן בעלזער רב הרב אהרעלען וואס מ'זאל טון, צו מ'זאל מאכן א געהעריג די סיום המסכתא מיט א סעודה צו מ'זאל עס אפשטופן, האט דער רב אהרעלע געזאגט אז מ'זאל מאכן א סעודה און עסן. פארוואס? ווייל מען זאל ווייזן כבוד התורה. ווייל דאס וואס מען ווייזט, מען לערנט און מען מאכט א סיום, דאס איז כבוד התורה. און נאכדעם זאגט ער נאך צו מער, דורך דעם וואס וועט זיין כבוד התורה, דורך די הייליגע תורה, קען מען דאך זוכה זיין צום הייליגן בית המקדש אויכעט. יעצט מען איז זיך נוהג אז מען וואשט זיך נישט אפ אפילו מיט קאלט וואסער אין די טעג, מען וואשט זיך נישט אפ דעם גאנצן גוף, אזוי שטייט אין סימן תקנ א, סעיף ט ז. אבער מען מעג זיך אפוואשן מיט קאלט וואסער פניו ידיו ורגליו, און דער כף החיים איז מוסיף אפילו דעם קאפ אויכעט. אזוי שטייט אין סעיף קטן קצ ט. ווען איינער דארף עס האבן פאר א רפואה, אדער לצורך מצוה דארף גיין אין מקווה, אדער א פרוי דארף גיין אין מקווה, מעג מען אפילו מיט חמין אויכעט. יעצט קינדערלעך איז מען זיך נוהג אז מען וואשט זיי אפ. ווייל ווען נישט קען עס באקומען אויסשלאגן, אזוי זאגט דער רמא אין סעיף ט ז, די משנה ברורה ברענגט עס צו אין סעיף קטן צדי ג, און אינעם ביאור הלכה. יעצט אין כף החיים ווערט געברענגט אין סימן תקנ א סעיף קטן קצ, די מענטשן וואס זענען געוואוינט צו גיין אין מקווה יעדן טאג מעגן יעצט אויך גיין אין מקווה כאטשיג די מקווה ווארעם יעצט. ד ווייל ער לכתחילה וואלט ער געדארפט גיין אין א קאלטע מקווה אבער טאמער ס'איז אים שווער קען ער גיין אין א ווארעמע מקווה. יעצט האט מיך געפרעגט א איד וואס ער פירט זייער א גרויסע מקווה אזוי ווי איך הייס דאך אייביג מען זאל נעמען א שאוער פאר מען גייט אין מקווה ווען נישט לאזט מען איבער אלע באצילן בפרט נאך זומער ווי מען זיצט און מען שוויצט און מען שטינקט און אז מען וואקט אריין אין די מקווה גייט די אלע גריס און די פעטן אריין אין די וואסער און נאכדעם קומט דער נעקסטער מענטש נאך אים און ער פיקט עס אויף און ער ווערט קראנק. איז זאל מען נעמען יעדן טאג א ווען מען גייט אין מקווה זאל מען נעמען א שאוער א ווארעמעם שאוער און זיך גוט אפוואשן, האט מיך געפרעגט א א מענטש וואס פירט א גרויסע מקווה אויב מען טאר זיך נישט באדן נאר אין די מקווה לצורך טבילה נו וויאזוי זאל ער טון זאל ער נעמען א געהעריגן שאוער מיט קאלטעם שווער צו נעמען א שאוער און נאכדעם ס'קומט נישט אראפ די אלע שמוץ. און אז ער וועט נעמען מיט ווארעם א געהעריגן שאוער, נו, איז דאך עס כל גופו בחמין וואס זאל ער דא טון, האב איך אים געזאגט ער זאל נעמען א געהעריגן שאוער מיט ווארעם און נאכדעם זאל ער גיין אין מקווה, קודם אז ער טוט עס יעדן טאג מעג ער דאך זיכער, אזוי האבן מיר דאך שוין פריער געשמועסט אז איינער וואס גייט יעדן טאג אין מקווה מעג עס טון און זיין וועג צו גיין איז דער וועג, און צווייטנס האב איך אים געזאגט אזוי, דער כף החיים ברענגט אין סימן תקנ א ברענגט ער. אז וועגן דעם מעג מען גיין אין מקווה יעדן טאג אין ווארעמס כאטשיג מען טאר דאך נישט גיין אין די ניין טעג ווייל וויבאלד ער גייט א גאנץ יאר מעג ער יעצט אויך, זאגט ער דאינו מכוון לשם תענוג רק להעביר ריח הטומאה מעליו, ער איז נישט מכוון אויף קיין תענוג ער וויל נאר אראפנעמען פון זיך דעם ריח הטומאה, זאג איך אים די זעלבע אויכעט ער נעמט א ווארעמעם שאוער איז נישט ווייל ער איז מכוון לשם תענוג, ער וויל אראפ נעמען די גריס און די פעטן מיט די שוויץ מיט די אלע שמוץ וואס ס'ליגט אויף אים כדי ער זאל אראפ נעמען פון זיך די שמוץ און נישט אלץ א תענוג. יעצט ס'איז דא אין ליקוטי מהריח וועגן טובל'ן זיך יעדן טאג אז מ'מעג, און ס'דא אין בוטשאטשער רב איז אויך דא א גאנצע אריכות וועגן דעם.

ווען מ'טובל'ט זיך איין מאל איז גוט, ווייל דעמאלטס פארלאזט מען זיך נאר אויף די טבילה, מען געבט אבאכט ס'זאל זיין כשר. למעשה ווערט אבער געברענגט אז היינט טובל'ט מען זיך צוויי מאל ווייל מען מאכט דאך א ברכה צווישן די טבילות, ס'טייטש אזוי, א יעדע זאך מוז זיין עובר לעשייתן דארף מען מאכן א ברכה, איז וואס מען טוט איז קודם טובל'ט מען זיך און נאכדעם מאכט מען. די ברכה און דאן טובל'ט מען זיך נאכאמאל, יעצט די ספרדים טוען זיך אן א חלוק און זיי גייען צו אינדרויסן נישט ווי ס'איז דא שוויץ פון די מקווה און זיי וואשן זיך די הענט און זיי מאכן די ברכה און זיי גייען צוריק, וועגן דעם ווען איך בוי א ספרדישע מקווה מאך איך אויף אזא פלאץ ווי ס'קומט נישט צו קיין שוויץ ווייל טאמער קומט צו שוויץ טאר מען דארט נישט מאכן א ברכה בוי איך אן עקסטערע סינק, די אשכנזים מאכן די ברכה אין די מקווה נאר מען ריקט די הענט די וואסער ס'זאל זיין ס'זאל נישט זיין לבו רואה את הערווה איז. איז למעשה אבער אז מען טובל'ט זיך צוויי מאל איז עס נישט אזוי גלייך, נאר ווייל מען דארף האבן א ברכה. יעצט דער בוטשאטשער רב זאגט אז מען זאל זיך נישט טובל'ען מער פון צוויי מאל ווייל ביי צוויי מאל איז שוין זיכער געקומען דאס וואסער ביים גאנצן גוף, נו אויב אזוי איז דאך יעדע פרוי על פי הלכה וואס האט זיך נאר געדארפט טובל'ען איין מאל געהאט א פראבלעם און אפשר נישט געקומען דער וואסער אויפן גאנצן גוף. און לאידך גיסא דו זאגסט ביי צוויי מאל איז זיכער געקומען, נו פארוואס זאל זיך די פרוי נישט טובל'ען צוויי מאל? כ'האב אויף דעם א גאנצע אריכות אין מיין ספר. אין די השמטות, ווייל דאס איז נישט פון די עיקר פונעם ספר, אבער על כל פנים, מער ווי צוויי מאל זאגט די בוטשאטשער רב זאל מען זיך נישט טובל'ן. סאו די אלע חומרות פון זיך טובל'ן ש"י טבילות, די אלע זאכן זענען נישט ריכטיג. איך ווייס ס'האט זיך געטובל'ט גאר א חשוב'ער רב האט זיך געטובל'ט אין קליימער פלעגט ער זיך טובל'ן יעדן פרייטאג ש"י טבילות. און עס פארשטייט זיך אליין ס'איז געווען פארבינדן מיט אסאך זנות, ווייל ער פלעגט זיך אויסשטרעקן, ער פלעגט אראפגיין זיך אויסשטרעקן אויפן בויך אזוי אז די פיס האבן אריין געקראכט אין אלע קינדער ס'איז געווען פרייליך. קיצור איינמאל גיי איך צו צו דעם רב און איך זאג אים דו ווייסט איך טובל מיך אויך ש"י טבילות יעדן פרייטאג זאגט ער יא זייער א הייליגע זאך זאג איך יא אבער איך הייב אן ביי שין וואו פון שין וואו פון שוואנץ ביז שין יוד איז נאר דא פיר טבילות און איך האב געבעטן ער זאל עס נישט טון ווייל איך האב אים געזאגט נאך איינמאל ער וועט עס טון וועל איך אים געבן אזא שטויס אין אחור אריין אז ער וועט זיך נישט טרעפן דאס פלאץ. קיצור איז ער מער נישט געקומען אין קליימער, ווי ער איז נאכדעם געגאנגען דאס איז שוין נישט מיינע ביזנעס. עניוועי, ס'איז די יארצייט פונעם הייליגן אר"י הקדוש, דאס איז פרייטאג, און ס'איז א מורא'דיגע זאך, די הייליגע אר"י הקדוש איז געווען פאר אפאר הונדערט יאר צוריק, און ער האט זוכה געווען צו אזאלעכע גילויים וואס רבי שמעון בן יוחאי וחבריו האבן זוכה געווען, תנאים און אמוראים זענען געקומען לערנען סודות התורה שפעטער. איז נגזר געווארן אז ער דארף שוין גיין פון די וועלט, איז געקומען רבי חיים וויטאל און האט זיך געזעצט מיט אים לערנען תורה, אבער רבי חיים וויטאל האט נישט פארשטאנען די אלע סודות, כאטשיג ער איז געווען זייער גרויס אין קבלה, איז דער אר"י הקדוש אראפגעגאנגען אין טבריה, און דארט איז דא א וואסער וואס דאס הייסט כנרת, און דארטן גייט דורך די בארה של מרים, יעדן מוצאי שבת, און ער האט ארויסגעשעפט אביסל וואסער, און ער האט אים געזאגט אז דאס טרינקען דאס וואסער, דאס איז מסוגל צו השגה, דאס איז בארה של מרים וואס האט זיך ארומגעדרייט מיט די אידן פערציג יאר אין די מדבר, ס'איז געווען א מעין המיטלטל, ס'איז געווען כשר, פארוואס? ווייל ס'שטייט על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו. איז במילא הייסט עס אזוי ווי ס'קבוע, דאס זאגט דער ראגאטשאווער גאון, ס'א מורא'דיגער חידוש, למעשה אבער דער בארה של מרים האט געגעבן דעם דעת פאר כלל ישראל, אונז קען מיר נישט פארשטיין וואס די מענטשן אין מדבר האבן משיג געווען ווען זיי האבן געלערנט תורה מיט אלעם, מיט משה רבינו, מיט אהרן הכהן, מיט די אלע צדיקים, על כל פנים דער אר"י הקדוש האט געהאט דאס גאנצע התגלות ביי זיך, אלע צדיקים זענען געקומען און זיי האבן אים אויסגעזאגט סודות התורה. כ'האב ענק שוין געזאגט, כ'וועל עס ענק נאכאמאל זאגן, ווען נישט די פעדאפיילס, די חזירים, די האלטן מיך אויף, איך וואלט מיך באזעצט אין צפת, און איך וואלט דארטן געזעסן און געלערנט אביסל תורה, אפשר אביסל קבלה אויכעט, איך וואלט געווען מקושר צו די צדיקים פון דעם בארג, דאס איז אזא הייליגער בארג, דארט ליגט חנה ושבעה בניה, דארט ליגט דער אלשיך הקדוש. ברענגט פון די מעשיות פון אלשיך הקדוש, א איד האט געלערנט אלשיך הקדוש יעדע יעדן טאג, און ס'איז געווען עפעס א שריפה אין שטאט, דער אלשיך הקדוש איז געקומען, האט יענעם א טאג פריער ארויסגענומען און ער האט אים מציל געווען, ער האט געזאגט ווייל דו לערנסט מיין תורה איז בין איך דיך מציל, ס'ווערט אויך געברענגט, די גמרא זאגט דארטן. אז איינער פון די אמוראים האבן געוואלט זעהן וויאזוי רבי חייא גייט ארויף פון איין היכל צום צווייטן האט ער געזאגט, דעמאלטס ווען דו'סט זעהן אן אור זאלסטו חלילה נישט קוקן ווייל דעמאלטס איז ווען רבי חייא גייט אויף א העכערן היכל, ער האט זיך נישט געקענט צוריקהאלטן און ער האט יא געקוקט ווייל די גליסטינג פון קדושה איז זייער שטארק. שטעל דיר פאר איינער האט א גליסטינג צו תאוות רעות, שטעל דיר פאר פארקערט די צדיקים האבן א גליסטינג צו קדושה, דער רב צדוק הכהן ברענגט אז ביים צווייטן בית המקדש איז יעדעס יאר געשטארבן דער כהן גדול, און וועלכער מענטש איז זיך געגאנגען וואלענטירן צו ווערן א כהן גדול, זאגט דער רב צדוק אז דאס אריינגיין אין קדשי קדשים האט מען געפילט אזא קדושה אז ס'האט זיך געלוינט אפילו אז מ'זאל גיין פון די וועלט, ס'איז אזא מין תענוג רוחני. להבדיל די גוים נעמען דראגס אפילו די אידן, זיי ווייסן זיי גייען שטארבן דערפון אבער דער תענוג, דער תענוג גשמי איז אזוי שטארק אז זיי זענען מוותר אפילו אויף דאס לעבן, זיי קענען באשטיין צו האבן דעם תענוג אין די צוויי דריי יאר ביזן אפשטארבן אבער אבי זיי האבן דעם תענוג, די זעלבע להבדיל אלף אלפי הבדלות בין טומאה לקדושה, די כהנים גדולים זיי האבן געוויסט זיי גייען שטארבן אבער דעמאלטס האט מען געווען געזען עפעס א מען האט געפילט אזא געוואלדיגן אויס רוממות הנפש אז ס'האט זיך געלוינט אפילו מ'זאל שטארבן, ס'האט זיי נישט געבאדערט, זענען אויסגעגאנגען פארן אייבערשטן. איז די זעלבע אויך דא, דער אמורא האט אזוי געוואלט זען און געהאט אזא גלוסט און צוגעקומען צו אזא הויעכקייט ווען ער האט געזען ווי רבי חייא גייט ארויף, אז מ'האט אים אנגעזאגט ער זאל נישט קוקן אויפן גרויסן אור, ער האט יא געקוקט און ער איז בלינד געווארן. למעשה איז ער געגאנגען צו רבי חייא'ס ציון און האט געזאגט, רבי, מתניתין דמר קא מתנינן, איך לערן דאך די ברייתות פון רבי חייא ורבי אושעיא, און אז איך בין בלינד קען איך נישט לערנען. זאגט די גמרא איז גראד אויסגעהיילט געווארן ב ה א בארג פול מיט ישועות מיט אלע גרויסע צדיקים ליגן דארטן עניוועי סאו דאס איז דער אר"י הקדוש. איז די מענטשן וואס זיי דערגרייכן שוין ווי מען זאגט פערציג פופציג און זיכער ווען זיי דערגרייכן זעכציג זאלן זיי אנהייבן אביסל אריינצוקוקן אין כתבי האר"י יעצט דו מוזט נישט אנהייבן צו קוקן דארטן מ'רעדט פון אלע עולמות נע דאס איז צו הויעך פאר דיר דו וועסט נישט פארשטיין. סאו אבער דא פון אר"י הקדוש אויף די סדר פון די וואך מיט גלגולים מיט נשמות וועסטו אנהייבן צו פארשטיין אזויפיל שיינע זאכן אז דו ביסט נישט דער ערשטער אויף די וועלט דו ביסט שוין דא דאס דריטע אדער דאס פערדע מאל און דער ניצוץ פון די נשמה קען שוין דא זיין טויזענט מאל און דו האסט זיך געקענט וואלגערן טויזענטער יאר ביז דו ביסט צוגעקומען אז דו זאלסט נאכאמאל האבן א טשענס אראפצוקומען אויף די וועלט און קענען זאגן קדוש קדוש קדוש השם צבקות און אזוי ווייטער. סא דאס זענען אלע זאכן וואס דער מענטש דארף עז טיים גאוס ביי, כ'האב ענק שוין געזאגט איינער שרייבט אריין קאלאנאסקאפיס קאלאנאסקאפיס זעהט אויס מ'וואלט אים ווען געקענט ראטעווען, ס'קען זיין מ'האט אים געראטעוועט, איך זאג מ'דארף אלעס אל די גאנ די גאנצע באדי מ'דארף מאכן טשעק אפס אויף יעדע זאך, און די זעלבע אויכעט מ'דארף אנהייבן צו גיין אריין אין אביסל העכערקייט, און ווען מ'קומט אויף יענע וועלט בעט דער אייבישטער אלעס, ער בעט פירוש רמז דרוש און סוד, מ'מוז זיך אביסל אריינלאזן, יעצט די חסידישע ספרים האבן שוין. אויסגעמישט אלע קבלה זאכן, אבער ס'איז כדאי אז מ'זאל זיך אביסל אריינלאזן אין די ענינים, אין קבלת האריז"ל. יעצט האב איך געוואלט רעדן אביסל וועגן דעם בית המקדש, איך וויל אביסל אויפקלערן דעם עולם, דער עולם מיינט אז דאס איז א א געים, איך וועל גיין פאסטן, איך וועל טון ווייטער וואס איך וויל, אין רוסלאנד איז דא א שפריכווארט ער פאסט'ל נישט ער גנב'ל נישט, מ'פלעגט גנב'ענען, די רעגירונג האט געכאפט און מ'איז זיך געווארן דערשראקן, מ'איז געלאפן אין שול מ'האט אנגעהויבן צו פאסטן. איז דא א ווארט פאסט נישט און גנב'ע נישט, קיינער הייסט דיר נישט זאלסט גנב'ען און קיינער הייסט דיר נישט זאלסט פאסטן. יעצט, אונז וויל מיר די בית המקדש זאל צוריק געבויעט ווערן, ס'איז נישט דער עיקר דאס פאסטן, אוודאי מוז מען פאסטן, איך מיין נישט צו זאגן אז מען דארף נישט פאסטן, אבער דאס איז נישט דער עיקר, ס'איז דא אסאך פארדעם און ס'איז דא אסאך נאכדעם. קודם, דער אייבערשטער האט געלאזט אז די בית המקדש זאל חרוב ווערן פון קמצא בר קמצא. א פשוט'ער יחיד וואס איז געווען א טעות, ער איז געגאנגען אויף א חתונה און מען האט אים פארשעמט. מ'האט נישט ארויסגעשטעלט פלאקאטן אין די גאנצע וועלט אויף אים, מ'האט נישט מ'האט אים נישט נאכגעשריגן אין די גאס, מ'האט אים געהייסן ער זאל ארויסגיין שטילערהייט, האט דער אייבערשטער געזאגט פאר דעם יחיד גיי איך אומברענגען מיין בית המקדש, ווייל דער בית המקדש איז דאך אומגעקומען אויף שנאת חינם. סא אונז דארף מיר וויסן איין זאך, אונז דארף מיר זיך אביסל צו צעלייגן אונזער סדר היום, יעדער פארשעמט איינער דעם צווייטן, ס'טוט זיך דער קאומאו, מ'האט געוואלט האבן די סאטמארע וואוטס פאר צו מאכן די ליגעלייזן געמבלינג, איז ער געגאנגען ער האט אנגעקאלט אהרן און זלמן לייב איך ברויך ענק האבן, ער האט זיי צוגעזאגט ער'ט זיי געבן זאל מאכן שלום ער'ט זיי געבן דעם ארמארי און דער זאל נעמען די שול, מ'האט נישט געוואלט מאכן שלום, ס'איז דאך אלץ דא די חברה וואס זיי מאכן פרנסה פון דעם וואס ס'איז דא מחלוקת, סאו פארוואס זאלן זיי זען ס'זאל זיין שלום, קיצור האט קאומאו געטשענדזשט יעצט, ער האט עס אוועק געגעבן פאר די מאווי חברה, למעשה איז אזוי דא איך ווייס נישט עטס ווייסט. די נעיווי יארד האט ער זיך אסאך מאוויס, מען מאכט דא מאוויס אין די סטודיאוס, דאס הייסט האליוואד אוו ניו יארק, אזוי הייסט עס, ס'איז דא האליוואד אין קאליפארניע, ס'איז דא האליוואד אוו ניו יארק, און יעצט דארף עס האבן נאך פלאץ און נאך פלאץ, ביי זיי מיליאנען דאלער איז דאך גארנישט, זיי צו שיסן א מאווי קאסט הונדערט הונדערט פופציג מיליאן דאלער, איז למעשה האבן זיי יעצט באקומען פון קאומאו די ארמארי און ס'איז אויס סאטמאר, דעטס איט, קריגטס זיך ווייטער קינדערלעך קריגטס זיך. עטס כאפטס נישט פון מחלוקת איז נאר דער סמך מם וואקסט און ער האט דערפון עפעס. מען האלט אין איין כאפן די ליגנטס מיט די אלע שייגעץ שטיק, כ'וויל ענק זאגן, אין ארץ ישראל שלאגן זיך ארום אפאר רבנים, ס'איז דא איינער וואס ער הייסט אוירבאך, דער אוירבאך איז רבי שלמה זלמן'ס א ברודער, און דאכט זיך מיר אביסל נערוון קראנק אויכעט, ווייל כ'מיין אז שבועות איז ער גאר געווען אין א מענטל אינסטיטושן, ער האט א צייטונג פלס. בקיצור, זיי שלאגן זיך ארום, זיי זענען אזוי ווי די הערשל קלאר'ס אין וויליאמסבורג, די משוגעים, זיי לאזן נישט צו גארנישט, און פארטיג. אנדערע זענען מער ווייניגער נארמאלע מענטשן. דער שטערנבוך האט געזען אז מען מוז האבן די דירות, און ווען מען זאגט דוד שמידל גראבט אויך טויטע, האט ער געזאגט ניין מעגסטו אויך גראבן און פארטיג. זענען זיי געקומען זענען ארויס בחרב וחנית, איך הער זיי האבן אזא. פרעשור געלייגט אז רב טובי' אדער מ'האט אים ארויסגעווארפן פון די עדה אדער ער איז אליינס ארויס, און איך הער מ'האט אים צוריק געבעטן, ער האט זיך איינגערעדט ער וועט מאכן אן עקסטערע קהילה, ער האט דא צוטון מיט משוגעים. אז דו קוקסט אן וויאזוי ס'זעהט אויס ביי די אראבער אין מדינת ישראל יעצט אין גאזא העסטו זעהן וויאזוי ס'זעהט אויס ביי אונז, ס'איז דא אפאר משוגעים און זיי ווילן אז איך שלאג מיט ארץ ישראל, זיי הייסן. כי מלאה הארץ חמס. זיי קערט נישט זיי נוצן די אראבער פאר יומען שילדס, מען הארגעט אויס קינדער יעדן טאג, ס'בליטיגן אויס קינדער, ס'איז שוין דא אפאר הונדערט טויטע, אפאר טויזענט פארוואונדעטע, זיי באדערט עס נישט, דאס איז די זעלבע ווי הערשל קלאר, די זעלבע ווי אלע משוגעים, די זעלבע ווי אוירבאך, די זעלבע זאך, זיי באדערט נישט, זיי נוצן יומען שילדס, ווער האט זיי געשטעלט, ווער ברויך זיי האבן. אז ער וויינט אז זיי האבן זיך דארט אריינגעכאפט זענען גאר געווארן מושל בכיפה, אזוי ווי דא ביי אונז די הערשל קלאר'ס מיט די אלע משוגעים. און למעשה די די מדינת ישראל מיט די מענטשן פון עזה האבן זייער גוט געלעבט, זיי קומען אריין יעדן טאג, זיי פלעגן ארבעטן, די אלע בנינים האבן זיי געבויעט, זיי קענען שלעפן און בויען, אונז זעמיר נישט מסוגל צו דעם, איז למעשה ס'איז גאנץ גוט.

ס'איז געווען אין ארץ ישראל די אוירבאך'ס חברה, און דא אסאך משוגעים צווישן זיי, זענען דאך אלע משוגע, גיי נעם א דזשאב אין בויען קאנסטראקשן, זיי האבן ארויסגעגעבן א בריוו פון פופצן רבנים פון אמעריקע אז די ארץ ישראל'דיגע רבנים זאלן אויפהערן זיך צו שלאגן מ'זאל שלום מאכן, איך האב געזען די צעטל און כ'האב עס פארגעליינט אויף מיין האטליין מסתמא א צוויי חדשים צוריק, האב איך געטענה'ט אזוי, די ערשטע זאך אז רוב רבנים וואס האבן דארט אונטערגעשריבן זענען פראפעשנעל בית הכסא. ווייל ס'איז דא פאבליק טוילעטס דא אין יוראפ איז דא, אמאל איז געווען אין די טרעינס איז געשטאנען א טוילעט און יעדער איז געגאנגען אריין האט זיך דארט אויסגעמאכט, און דעם אויך אזוי יעדער קומט אריין און מ'נעמט זייער חתימה מ'מאכט זיך אויף זיי אויס און מ'גייט ווייטער, נאכדעם איז דא אזאלעכע וואס מ'האט נאר גענוצט זייער נאמען, יעצט דעיס איז געווען א מורא'דיגער בזיון אז מ'זאל ארויסגעבן אזא בריוו ווייל דא איז פארמישט רב שטיינמאן וואס ער הייסט היינט דער גרעסטער מענטש ביי די ליטווישע און ר' חיים קניבסקי, יעצט ווען דאס איז ארויסגעקומען איך ווען איך פארשפעטיג מיין מנין דא מאכט זיך אמאל, אדער איך דארף גיין אין מקווה, האב איך דאך א מקווה אין די איסט סייד, איז גיי איך אין די מקווה וואס איך האב טאקע געבויעט, און איך עס פרישטאג, היינט איז שוין צוגעשפארט, דאס איז צוגעשפארט ווייל די גאנצע איסט סייד האט זיך איבערגעדרייט אויף גוי'איש, פלעג איך עסן דארט פרישטאג, און איך פלעג טרעפן, יעדענס מאל ווען איך האב געגעסן פרישטאג, פלעג איך טרעפן ר' דוד פיינשטיין, ר' דוד האט מיר געגעבן א מורא'דיגן בריוו, כ'האב איבערגעפיקסט זיין טאטנ'ס מקווה, ס'העט מיך, כ'האב נאכנישט געזען אזא בריוו, און זיי זאגן בכלל פאר ר' דוד'ן צו געבן אזא בריוו איז ממש נישט בהדרגה, ווייל דער מענטש האט נאכנישט געגעבן א בריוו, אפילו אויף א שנאר בריוו וואלט ער נישט געגעבן גארנישט, נישט אונטערגעשריבן זיין נאמען. זיי זאגן דו האסט געמוזט מאכן גאר א גוטן דזשאב, כ'האב טאקע געמאכט, ר' משה פיינשטיין האט געהאט א פייפ איז געקומען פון אויבן ביז אראפ דורכגעהאקט זעקס פלאר אפארטמענטס, ווייל איך געוואלט האבן א סילון ישר, און איך האב מסביר געווען פאר ר' דוד'ן איך מאך דעם זעלבן פייפ אינדרויסן, און איך קום צו דא מיט א שיעפן פייפ אזוי, און אינעווענדיג מיט א שיעפן פייפ אויף צוריק, און אלע גדולי הדור זענען זיך געגאנגען דעמאלטס באקוקן, יעדער האט געזאגט ס'איז ממש איינס אין די וועלט, סא ער האט געזען ער האט צו טון מיט א מענטש וואס ער קען די פאך, האט ער געגעבן זייער א שיינעם בריוו, נארמאל געט ער נישט קיין בריוו. שוין, בקיצור נאכדעם וואס ס'איז ארויס דער בריוו קעגן די רב שטיינעמאן די רבנים אין ארץ ישראל בין איך צוגעגאנגען צו אים, איך אליין בין נישט צוגעגאנגען כאטש איך זע אים עסן יעדן טאג פרישטאג, אבער איך באדער אים נישט ווייל איך מיין ער איז נישט מיין חדר חבר, עניוועי, איך האב אים אמאל גראדע געפרעגט פארוואס ער עסט פרישטאג אין סטאר, האט ער געזאגט אזוי אז ער דארף אהיימקומען, זיין ווייב. שלאפט נאך דעמאלטס אסאך מאל דארף ער איר אויפוועקן זאגט ער און פאר פינעף דאלער גייט ער נישט אויפוועקן זיין ווייב דאס איז א ליטוואק דאס איז ר' משה'ס א א זון וואס איז געווען פול מיט הארץ דער ר' משה און דער זון איז אויך אזוי מ'דערציילט ווי איינער האט געגעבן ר' משה'ן א רייד פון א חתונה אהיים און האט צוגעמאכט די טיר פאר ר' משה און אלץ כבוד האט אים איינגעקלעמט די הענט אין די קאר ווען ער איז ארויסגעקומען ווען ער האט געענדיגט די רייד האט ער געזען וואס ער האט געטון ער האט אים צוקלעמט די הענט. פרעגט אים דער יונגערמאן פאר ר' משה'ן נו וואס האט דער רב נישט געשריגן וואס האט איר נישט געזאגט זאגט ער א איד טוט מיר א טובה וועל איך נאך שרייען אויף אים געווען אזא אויסגערעכנטער מענטש בין אדם לחבירו ער איז אמאל געפארן ביי די טאל בוט און ס'איז געווען די אטאמאטיק וואס ס'הייבט זיך אויף אליין זאגט ער פאר דעם דרייווער איך וויל זאלסט פארן דארט ווי ס'איז דא א מענטש פרעגט ער פארוואס זאגט ער ווייל דער מענטש ווייסט אז טאמער קיינער וועט נישט קומען דא מארגן וועט ער פארלירן זיין דזשאב און מאכן אלעס אטאמאטיש איך וויל אים געבן קוראזש courage אז איך בעק אים. נעה געווען א אויסגערעכנטער ממש צו די אקט. זיין ענווה פון ר' משה פיינשטיין איז געווען ממש אנבעליוועבל. און די זון רב דוד די זעלבע מ'האט אים אין ערגעץ נישט געזען נישט אונטערגעשריבן נישט זיך געשלאגן מיט קיינעם אבער געהייסן דארטן דעם בחור כ'האב געזאגט דעם וואס ער גייט מיט מיט אים כ'פרעג אים רב דוד צו ער האט אונטערגעשריבן אזא בריוו זאגט רב דוד ער האט נישט געזען אפילו אזא בריוו. שוין, בקיצור האב איך דאך געוואוסט אז ס'איז אזוי ווי ביי אונז ס'קריגן חברה, מ'שרייבט אונטער יעדנ'ס נאמען, א מחיה, פארוואס נישט? ס'אזא רשעות דאס. עניוועי, יעצט איז ארויסגעקומען א בריוו פון ראביי בעלסקי אז ער האט געזעהן דעם בריוו ערשט יעצט, און ער איז מורא'דיג מוחה ווייל ער איז זייער בידידות מיט די ארץ ישראל'דיגע רבנים, און ער ווייסט באמת נישט פארוואס מ'האט גענוצט זיין נאמען, ער האט אינגאנצן נישט געזעהן דעם בריוו, און ער. ר' מלכיאל קאטלער איז ארויסגעקומען מיט א בריוו אז מען האט אים געוויזן דעם בריוו און ער האט געזאגט בפירוש ער וויל נישט אונטערשרייבן נאר מען האט עס געגעשריבן פארוואס נישט און דעיס לערנט אונז צוויי זאכן קודם כל אז א רב'ס חתימה איז היינט גארנישט ווערט א הכשר פון א רב איז אויך גארנישט ווערט ס'קען זיין ער האט קיינמאל נישט געזעהן די פאבריק געצל בערקאוויטש האט געגעבן א הכשר יאר לאנג אויף מילך ביז מען איז געוואויר געווארן אז ער איז קיינמאל אין די פאבריק נישט געווען ס'איז אראפגעפארן א בני יואל'ער ר' משה מרדכי פרידמאן און די פארמער האט געזאגט אז די ראביי וואז נעווער עווער אין היז לייף היער. און היינט געבט ער ווייטער א הכשר. דאס זענען די לצים. די צווייטע זאך ווערט מען געוואויר, איז נאך א מורא'דיגע זאך, אז היינט ווייסט מען שוין נישט, מען דארף דורכטוהן, ס'איז דא א סוגיא אין די גמרא תופס לשון ראשון תופס לשון אחרון, היינט ווייסט מען שוין נישט פונקטליך ווען די רב זאגט דעם ליגנט. צי זאגט ער יעצט דעם ליגנט ווייל ער זעהט אז רוב רבנים האלטן נישט מיט, צי זאגט ער דעמאלטס דעם ליגנט. כ'ווייס שוין נישט. צי האט ער יא אונטערגעשריבן, ער זעהט נאר די רבנים האלטן נישט מיט, זאגט ער יעצט אז ער האט אויך נישט מיטגעהאלטן. צי ניין, דעמאלטס האט ער אויך טאקע נישט מיטגעהאלטן. סאו אונז ווייסן נישט צו ס'איז תופס לשון ראשון צו תופס לשון אחרון. נאר אזויפיל אז אונז ווערמיר יעצט געוואויר וואסארא לאו-לייפס די רבנים זענען און וואסארא לאו-לייפס די עסקנים זענען. היינט דו זעסט א בריוו פון א רב קענסטו גארנישט גלייבן מער. איז במילא ביז ווי לאנג אונז וועל מיר נישט פאררעכטן דעם בין אדם לחבירו אונז וועל מיר האבן אפאר שקצים וואס וועלן אומלויפן מיט רבנים. רבנים האבן געוואלט ארויסגעבן א בריוו האבן זיי געדארפט ארויפפארן אויף ארץ ישראל צו די רבנים רעדן מיט זיי. רבנים האבן געוואלט. ארויסגעגעבן אויף מיר א בריוו, האבן זיי געדארפט טון וואס די ארץ ישראל'דיגע רבנים האבן געזאגט, זיי האבן געזאגט ברענגטס אים אהער, צו צעלעמער רב האט געזאגט ברענג אים אהער לאמיך הערן וואס ער זאגט, פאפא רב האט אויך דאס זעלבע געזאגט, נאך זענען זיי זיך ארויסגעדרייט, געקומען דער גאלאנטער חזר, דער וואס קען נישט קיין שידוך טון, ווייל יעדע פרוי קאלט מיך אפ צו ס'איז אמת אז ער איז א מניוול, צו איך זאג עס נאר ווייל ער האט אויף מיר אונטערגעשריבן, זאג איך אים איך געב דיר דעם וויקטעם, זיצט ער יעצט איינגעלייגט, ער געמיינט ס'איז א דזשאוק. און אזוי איז דא אסאך אנדערע אויך. עניוועי, יעצט דעיס מוז מען וויסן, ווילאנג עטס וועטס נישט ענדיגן דעם בין אדם לחבירו דיספיוט, וואס איז בעיסיקלי אויף גארנישט, און אונז האט מען אויסגעלערנט אלע יארן אזוי, אז די רבי האט געהאט א טאכטער א בת יחידה וואס איז אים איבערגעבליבן, האט מען איר אראפגעווארפן פון די סטעפס, און די רבי האט געשריגן צו זיינע נאנטע מענטשן, אזא מיידל האב איך געברענגט אויף די וועלט? זי ווייסט איך בין א וועלטס רעבע זי קומט נישט פאר ראש השנה זיך געזעגענען? און וואס האט ער דער סאסובער באצאלט אז ער האט זי גענומען אויף ארץ ישראל און באגראבן טויטערהייט וואס די רעבע האלט אז ס'איז א לאו פון לא תטמאו את ארצי און נאר מיט די רעבע געפארן אויף טבריה איז ער נישט אריין געגאנגען דארט און דאס אלעס איז געווען שלא לצורך מען האט געדארפט אריין לאזן דעם רעבענס טאכטער ס'איז געווען איינער וואס האט נישט געוואלט פאר איר אייגענע אינטערעסן האט מען איר געדארפט זאגן אזוי הער אויס דו וועסט נישט איבערמאכן סדרי בראשית זי איז א טאכטער א טאכטער איז נענטער ווי א צווייטע ווייב וואס האט נישט געברענגט קיין קינדער. אירע נאנטע האבן גורם געווען די מלחמה צווישן סיגוטער, און דער סיגוטער איז געווארן א קל שבקלים, מען האט זיך געזוכט פרנסה, ער איז געווארן א מין א בעל מכשיר פאר די גאנצע וועלט נבילות און טריפות, און נאכדעם איז ער געזעסן אויפן רבינס שטוהל און האט אראפגעברענגט די גאנצע שטוהל. ווי לאנג מען וועט נישט פאררעכטן די שנאת חינם העט גארנישט געשעהן. יעצט, אהרן און זלמן לייב, קענסט מיר זאגן אויף וואס זיי קריגן זיך? אויף וואס שלאגן זיי זיך? זיי זענען ביידע ביליאנערן, זענען ביידע ווערד פיר פינף הונדערט מיליאן דאלער און ס'וואקסט נאך די נכסים און די גאווערמענט פאמפט אריין, וואט איז רילי גאוינג אן? פארוואס שלאגט מען זיך דא? אין סקווער שלאגט מען זיך יעדער לויפט נאך מען קוקט דא נאך מיט אלעם וואס שלאגט מען זיך? ס'נישט דא קיין קאמפעטישן מ'האט אלע קאמפעטישענס אדער געהארגעט אדער ארויסגעטראגן פון שטאט יעצט ווען סקווערער רבי גייט שטארבן האט ער דריי קינדער ס'איז א פאקט דער אייבישטער האט עס אזוי געמאכט און דעטס איט יו נאט גאנע טשעינדזש דעט סאו וואס ווילט עטס יעצט? און דעטס וואטס גאוינג אן די האול טיים שנאת חינם פאר גארנישט סאו געוואלט האט געהאט א פראבלעם מיט מיין האטליין רוף מיך אראפ איך האב געוואוסט וואס איך וויל זאגן איך זעה נישט אלס אונטערברענגען די ארוינישע מיט די זאלוינישע האטליינס, פארוואס? ווייל אהרן זאגט דאך גוט, אין דעם ארבעט מיר אונז אינאיינעם, ס'זאל בלייבן זנות אין שטאט. ווי לאנג ס'וועט זיין זנות, קענט עטס נישט טראכטן אז מ'זאל צוריק בויען דעם בית המקדש חס ושלום, ווייל מ'האט עס וועגן דעם חרוב געמאכט. נבוכדנצר האט אנגעזאגט די סאלדאטן ווען עטס גייטס ארויס אויף ארץ ישראל חרוב מאכן דאס בית המקדש זאלט עטס נישט טאטשן קיין פרויען, די מינוט עטס טאטשטס א אידישע פרוי וועט עטס נישט געווינען די מלחמה. אזוי שטייט אין מדרש אין איכה צו צו הערן די מען פארלערנען אין די בתי מדרשים תשעה באב און צו הערן די מעשה פרעה האט געזאגט דאס שטייט אין רש"י אלהיהם של אלו שונא זימה יעדער האט דאס געוויסט בלק האט דאס געוויסט אלהיהם של אלו שונא זימה מען קען נישט כאפן כלל ישראל נאר ווען מען איז זיי מכשיל חלילה מיט זנות ווייל דעמאלס איז ער דער אייבערשטער ברוגז כל מקום שיש זנות אנדרלמוסיה בא לעולם והורגת טובים ורעים די טובים פאר די רעים סאו ווילאנג אונז האמיר נישט פאררעכטן שנאת חינם און נישט פאררעכטן דעם זנות, ביז אזוי לאנג דעמאלטס וואס איך מיין האסט פאסטן פיין, האסט געטון א מצוה מדברי סופרים, האסט געפאסט זייער גוט, דאס פאסטן האט עפעס אויפגעטון? ניין, ס'איז פונקט ווי דו האסט גענומען, דו האסט געדארפט נעמען א מעדעצין וואס דאס הייסט אזוי און אזוי און האסט גענומען אן אנדערע, ווייל ס'איז א מעדעצין מיינט נישט ס'וועט דיר העלפן. און מען מוז אנהייבן בין אדם לחבירו, מען מוז אנהייבן וועמען מען האט באליידיגט זאל מען אים איבערבעטן מען זאל זיך אראפזעצן, מען קען דאס נישט אזוי צולאזן, עטס כאפטס נישט אז ווען עטס לייגטס אריין אין ענקער צייטונג שמוץ אויף איינעם איז עס נישט אמת, ס'איז נאר ווייל עטס ווילטס ענקער אינטערעס, עס האט זיך געדרייט איינער מיט אן אפענע נאקעטע ערווה, אגאנצן טאג ארומגעלאפן כאפן קינדער, הייסט ברוך מאטכע לעבאוויטש און זיינע קינדער האבן אים געוואלט ראטעווען. וועגן דעם האבן זיי אריין געשיקט געלט זענט עטס געגאנגען אראפ ברענגען א מענטש שטעלט עטס אריין אין צייטונג ס'פארט ארום אין די גאנצע וועלט און יעדער ליינט עס יעצט גראדע האט זיך עס איבערגעדרייט ס'איז ונהפוך יעצט ווייסט יעדער שוין ארויסגעקומען קלאר ס'איז שוין ביי קיינעם נישט קיין ספק וואסערע חזירים די רבנים זענען די פרשה פון מיילעך מייזעלס. די קול מחאה איך באקום הונדערטער קאלס די גאנצע צייט, יעדער זאגט ראזענבערג יו אר די מען אף די יער, ס'וואלט קיינמאל נישט ארויסגעקומען אז ער האט געטשעפעט מיט מיידלעך נאר וועגן דיין האטליין און דעם וואס דו האסט אראפגעברענגט נחמיה וועבערמאן און דעם וואס דו האסט אראפגעברענגט ברוך מרדכי היינט אז מ'זאגט א רב איז א חזיר זאגט מען דאס איז דאך זייער קראנקהייט אמאל וואלט דאס נישט געווען צו היינט, וויפיל מער האט עטס געוואלט יענעם אראפברענגען, דאס האט ענק אראפגעברענגט. אבער למעשה, מען דארף אפשטעלן דאס. שטעל דיר פאר א מציאות א איד צאלט דרייסיג טויזענט דאלער זיין טאכטער זאל האבן א סקולינג אין א סעמינאר, און זי קומט אהיים און מען האט זי גערעיפט, מען האט זי געטאטשט, מען האט זי גאר איינגערעדט אז דער ראש ישיבה מעג האבן מערערע פרויען, און דאס אלעס איז עקסעפטעבל ביי די אידישע וועלט. יעצט קומען נאך מענטשן זיי בעקן אים ארויס, ס'קומט דער שאפראן, און נאכדעם קומט נאך נאך א זאך מען ווערט געוואויר א שמואל פריד, שמואל איז געגאנגען ער האט אפגעהרגעט דעם מעכל לעבאוויטש זיין שוואגער ווייל ער האט זיך איינגערעדט אז ער דארף ווערן דיין ביי מעכל לעבאוויטש אין שול און ער האט אים נישט געוואלט ער האט גענומען אן אנדערן פריד א גרעסער ירא שמים פון אים האט ער אים אונטערגעברענגט די שטוב ער האט זיך געגט ער האט אפאר קינדער וואס זענען אראפ פון וועג ער האט אפאר קינדער וואס זענען נישט נארמאל נאכדעם איז ער נאך געגאנגען ער האט צוגעכאפט פון דארט א וואויל קינד ווייל ער האט געוויסט אים וועט גיין שווער שידוכים און ער ר' מעכל האט געהאט וואוילע קינדער האט ער צוגעכאפט פון דארט א קינד בכח און ער האט אפאר קינדער וואס האבן חתונה געהאט אין ארץ ישראל, האט ער דארט א טאכטער וואס זי פירט איינע פון די סעמינארס ווי מ'האט בוגד געווען אין די אלע אידישע טעכטער, און יעצט האט זיך שמואל אויך שוין אריינגעלייגט. שמואל ס'עט דיר העלפן א קרענק, דאס איז נישט איצעלע פימפ, אונז האמיר נישט מיט איצעלע פימפ גארנישט, און אונז קען מיר נישט דעם שייגעץ, און ער זאל גיין הינקען ווייטער אזוי ווי ער הינקט, און דא דא ערנסטע מענטשן אינוואלווד גרויסע מיליאנערן וואס האבן געגעבן געלט פאר זייערע קינדער זאלן האבן א עדיוקעישן א אידישן,

ס'דא בעסערע פון דיר, און דא גייט עס נישט ארבעטן, ווייל אונז וויל מיר נישט מער קיין זנות. כאטשיג טאמסאן און נאך אביסל מיט די סאקמערע חיות, אבער ער פארט אויך נישט גוט, ווייל ס'דא יעצט א גרויסע אינוועסטיגעישן, די מעיאר האט געשטעלט א קאמיטי מ'זאל אינוועסטיגעיטן די קריימס פון אסאך מענטשן וואס האבן גענומען געלט, פאליטישאנס, האט ער געגעבן ארדערס, די קאמפאני זאלסטו נישט טאטשן, די נישט, די אלע וואס האבן אים געגעבן געלט אויף צו לויפן. יעצט האט מען צוריק געעפנט די די אינוועסטיגעישן. און איך ארבעט מיט זיי מען זאל ביי טאמסאן אויך אריינשטעלן אזא אינוועסטיגעישן, וואטש און סי, איך וויל וויסן יעדן קעיס וואס ער האט געלאזט וואקן צו דאס איז מאליק צו דאס איז שניצלער צו דאס איז מאשקעוויטש פארוואס זיי האבן געוואקט, און וואטש און סי אז ס'עט מיר געלונגען עט מען זיי אויכעט נאכאמאל ארויפנעמען אויפן סטענד אזוי ווי מ'לאט ארויס הונדערטער מענטשן וואס זענען געזעסן פאר גארנישט. יעצט דער עולם פרייט זיך, טאמסאן טאמסאן, כ'האב ענק געזאגט, דעם טאג וואס טאמסאן גייט טוהן וואס ער גייט טוהן אונטערן טיש די אלע טרייפענע זאכן פאר סאטמאר, עסטו נישט קענען וואוינען אין ברוקלין עניוועי, שטעל דיר פאר ווי מען האלט, אמעריקע איז געווארן אזוי לינק, די פעדערל גאווערמענט לאט יעצט ארויס זעקס און פֿערציק טויזענט דראג דילערס פארברעכערס וואס זיי זיצן שוין פון די איידיס, יעצט איז דא אין דעם צוויי שיטות פארוואס, איין שיטה איז ווייל זיי האבן נישט גענוג געלט צו האלטן די פריזן סיסטעמס. און טאמער דאס איז אמת, איי וואס גייט זיין מיט שיסן מענטשן אין די גאס? וועסט נישט קענען גארנישט טוהן ווייל די גאווערמענט האט נישט קיין געלט. און די צווייטע זאך איז זיי זאגן אז די גאווערמענט איז געווען אזוי קאראפטעד אז זיי האבן איינגעזעצט טויזענטער מענטשן פאר גארנישט, מאכן זיי יעצט א דיעל מען לאט יעדן ארויס מען מאכט א שווייג און קיינער גייט נישט סוען. עטס מיינטס נאר טשארלס היינס איז געווען קאראפטעד? שלמה המלך זאגט במקום המשפט ומקום הרשע. ס'איז איבעראל געווען קאראפטעד. קוקט וויאזוי ס'האט זיך אויסגעלאזט. אלע קעיסעס פון טשארלס היינס, חוץ אפאר וואס איז געווען אן די ספאטלייט, די איבריגע האט ער יעדן. הענע ווייט האט אפילו נישט געלאזט מען זאל גיין מאכן א קעיס. עניוועי, איך האב ענק געזאגט, זייטס נישט אזוי פרייליך, עטס זענטס נאך אלץ אונטער אסאך פרעשור וויאזוי האבן ענקערע קינדער וואקן סעיף אין די גאס. יעצט איז אויך געווען יעצט א מענטש וואס ער האט אין סען דיעגא געטאטשט א קינד און ער האט געדזשאמפט בעיל. און ער איז אנגעקומען דא אויף ניו יארק, ער האט געארבעט דא אין א סמאוק שאפ. יעצט איז דא א גרויסע טעלעוויזשן שאו אויף סי ען ען, ס'הייסט די האנט, HUNT, פאריגע וואך איז געווען, מען איז נאכגעלאפן עטליכע מענטשן וואס האבן געמאכט סעקשועל אביוז און זענען אנטלאפן, און מען האט זיי געטראפן, ס'איז דא נעמען מיט אלעם, מענטשן זאלן קענען קומען פאראויס. ס'ווערט געמאכט ביי א גוי וואס ער הייסט דזשאן וועלטש. דער דזשאן וועלטש האט געהאט א זוהן, מען האט איהם געהארגעט. ער איז אייביג געגאנגען נאכזוכן דזשאסטיס ווער ס'האט עס געטון, מען האט עס נישט געקענט דערגיין, אזוי מען קען נישט דערגיין ווער ס'האט מיך געשאסן, ווייל ס'איז היימישע זאכן. עניוועי, דער דזשאן וועלטש האט נישט אויפגעגעבן, ער איז געגאנגען זוכן צוואנציג יאר ביז ער איז פיינעלי געקומען צו א קלו, און פון א קלו איז ער געקומען צו א קאנקלוזשן, וואו ער האט געזען אז דער מענטש וואס האט. געהארגעט זיין זון, דער מענטש האט שוין נישט געלעבט דעמאלטס אפשר אכט אדער ניין יאר, האט ער געזאגט עט ליסט ס'איז געקומען דזשאסטיס אויף די וועלט און איך גיי יעצט אנהאלטן די זעלבע פאר אנדערע מענטשן. און ס'איז געווען פאר צוויי וואכן צוריק א ביוטיפול שאו אויף סי ען ען פון פיר קעיסעס וואס דער מענטש דורך דעם וואס מ'האט מפרסם געווען אויפן טעלעוויזשן, האט מען זיי געכאפט. יעצט איך טריי עס אראפצונעמען צו באקומען אויף מיין בלאג, אבער למעשה איז אביסל שווער, איך ווייס נישט וויאזוי עס צו טון, אדער קען זיין זיי לאזן נישט, אבער איך ארבעט מיט זיי אז טשיילד מאלעסטינג זאלן זיי מיר געבן, ווייל די האנט, די פראגרעם איז געמאכט פאר אנדערע זאכן אויך, ס'איז געמאכט פאר רציחה פאר אלעם, עניוועי, די חברהמאן. וואס ער איז דא געווארן אן ארבעטער אין א סמאוק שאפ, און אוודאי האט ער זיך דא גענומען א גוירל פרענד, און ער האט אנגעהויבן צו ווי מ'זאגט וועלן. אנהייבן א נייע לעבן. די סוף איז געווען זי האט עס געזען אויפן טעלעוויזשן אז ער איז גאר א טשייעלד מאלעסטער, זי געגאנגען און זי האט דערציילט די פאליס אז זיסט איך וואוין מיט א טשייעלד מאלעסטער, געט ריד אוו הים. עניוועי, עס זענען אריינגעקומען צוויי פעדערל מארשאלס פון קאליפארניע און זיי האבן געארבעט דא מיט מיט די דעטעקטיווס פון ניו יארק סיטי און זיי האבן אים ארומגערינגלט און ער האט געהאט מיט זיך אן איליגעל גאן און ער האט אוודאי געשאסן אלע דריי. אלע דריי זענען אביסל פארוואונדעט אבער וואס האט זיי מציל געווען איז אז זיי האבן געהאט וועסטס, בולעט פרוף וועסטס. ער האט דאך נישט געהאט א בולעט פרוף וועסט האט דאך נישט געוויסט ווען מ'וועט אים גיין ארומרינגלען, איז אים האבן זיי געשאסן גראד אויף טויט, העע, ער האט געעפנט פייער אויף זיי האבן זיי אים גראד אפגעשאסן, סאו ער איז טויט און זיי ריקאווערן יעצט אין בעלוויו האספיטעל, איך זאג עס וועגן דעם ווייל דו דארפסט וויסן דער עולם איז פעד אפ אז מ'טארטשט קינדער און דער עולם האט זיך אריינגעלייגט דערין און אפילו אין טאמער טאמסאן וואס עטס מיינט אז מיט אים וועט עטס גוט פארן איך גיי ענק ווייזן די פעקט וואס ער לאזט ארויס די אלע וואס האבן געטאטשט קינדער, ביי אונז איז דאך נישט דא כמעט קיין ערנסטע קעיסעס, נאר אז מ'האט געטאטשט קינדער, און ער מוז דאך ארויסלאזן די אלע, ווייל אונז האלט מיר אז ער האט גענומען געלט פון סאטמאר וואס האט אים נאך אויסגעפעלט צום בודזשעט. און דאס האט מען אונז דערציילט דארטן, אונז האב מיר עס געדארפט פארציילן. און אונז ווייס מיר אז יעדער מענטש וואס איז א סעקס אפענדער, יעדער מענטש וואס ער טוט זנות, צו ווען מ'אינטימידעיט וויטנעסעס אדער וויקטימס, וואקט מען. קוקטס אן וואס דא איז געשען, שניצלער מיט דעם מיט יענעם, מאשקאוויטש, סא דא איטס גאנא ליעד טו איט אז ס'וועט ווערן א גרויסע אינוועסטיגעישן, כאטשיג ער מיינט ער לאזט ארויס אפאר מענטשן, אפריקען אמעריקענס, הער ער איז א גרויסער מענטש, ער דארף פארשטיין איין זאך, ס'איז דא צוויי זאכן, ס'איז דא ארויסצונעמען מענטשן וואס זיי זיצן אינעסענט, און ס'איז דא אריינצולייגן מענטשן וואס זיי דרייען איבער די שטאט און זיי מאלעסטן קינדער, סא ביז ווילאנג? די אלע זאכן האבן זיך דארט האבן זיך דורכגעארבעט און דארף מען וויסן רבותי אונז מוז מיר האבן א קלין קאמיוניטי און עס זאל זיך שטיין די אלע זאכן. יעצט אין ביתר איז געווען א מורא'דיגער נס, עס איז געווען א ממש א נס גדול היה שם, אן אראבער האט געהאט עקספלאוסיווס ער האט געקענט בנינים איינווארפן, קומט מיט אן אלטע קאר צו פארן, און מען האט אים אפגעשטעלט און ברוך השם ס'איז נישט געשען גארנישט, קאלן זיי מיך אלע אן נחום די גאנצע שטאט שמועסט האט צו טון מיט דיר, וואס איז געשען דו ביסט געקומען דעם. זכריה ראזענבוים ארויסווארפן פון די שטאט, זיך מוסר נפש געווען, ס'איז געקומען זיך שלאגן מיט אים, און די אלע ליטווישע האבן געשריגן, פון וואנעט ווייסט איר חפץ חיים, חפץ חיים, כ'האב געזאגט, קוק, כ'האב דיר געגעבן, כ'האב דא אלע פעיפערס פון קאורט אז מ'האט אים צוגענומען זיין קינד, אוי, דעמאלטס האט אים יעדער ארויסגעווארפן, און דאס איז געשען אין ביתר, שטעל דיר פאר ווען ער טיילט דאונאטס, און ער איז יורה כחץ, ווייסט ווי אזוי ס'ארבעט די מיסילס, מ'האט יעצט אראפגעשאסן א פליגער. מאלעיזשיען עירליינס דאס ארבעט א בערך א פופצן צוואנציג פיס פאר ס'איז לעבן דעם פליגער, ס'שפרייט זיך דער קאפ און ס'שיסט ארויס קליינע טויזענטער פיילן צולעכערט דורך דעם פליגער. אזוי ארבעטן די ראקעטס. דאס ארבעט פונקטליך אזוי ווי ליידער דער חטא פון פגם הברית. און דאס איז וואס דא געשעט. און ווילאנג אונז וועלן נישט אויפהערן די זאכן, פאסט געזונטערהייט אבער דאונט טינק טינגס אר גאנא טשעינדזש חס ושלום. יעצט קומט דא אן א א סקולענער רבי כ'האב פעסט געשטעלט אז די דורשי רשומות זאגן אזוי מען זאגט אויף איינעם די סאקער ווייסט איינער וואס ס'פאלט נעבעך אריין מיט געלט און מיט אנדערע זאכן אונז האמער אויכעט סאקער סאקער לענער דאס א א צאמגעשטעלט פון צוויי ווערטער. קומט יעצט דער סאקער לענער רבי און שטעלט זיך אויף און גייט זאגן א דרשה, יעדער זאל קומען, דעם ס'וועט זיין אין חודש אב אין מאנסי, דער ס'קריג נוצן נאך דעם אלטן טיפש ער זאל נאך ארום גיין, פלעגן אמאל נוצן דעם רב ראזענבלום, דער שייגעץ ראזענבלום, מ'האט אזויפיל חורבנות אנגעארבעט ביי אונז אין שטאט, אזוי זייענדיג פרום ער האט דאך נישט געוואוסט אז עס קען אריינקומען דעם מוז מען דעם מוז מען, ס'האט מען דאך געוואלט מיט מיין פרשה אויך אריינמישן, אז דארט איז דא א גבאי. כ'ווייס נישט היינט דעם נאמען, איך געדענק נישט אפילו, און ער האט מיך אפגעקאלט, זאלסט וויסן, אז מ'האט געוואלט אריינמישן ר' ראזנבלום, און זאלסט וויסן, איך האב נישט געלאזט, ווייל איך בין אויך א וויקטים און איך ווייס וואס דאס הייסט מען זאל מכשיל זיין קינדער און בחורים, געוואלט קענען אריינמישן, הגם ער האט זיך ביי מיר נישט געמישט, שוין געווען צו אלט מסתם, און דער סקולענער האט זיך אויך נישט געמישט ווייל איך בין אים געגאנגען זאגן אז ס'איז דא א בחור, וואס ער שרייט אין די מקווה האט מען אים מכשיל געווען, איז אויך געווען די ערשטע רעספאנד געווען, ס'איז דאך נישט דא קיין מקווה דא, עס איז נישט דא קיין מקווה, די זעלבע עס איז נישט דא, עס איז נישט דא קיין בחורים אויך נישט, ברוך מרדכי האט נישט קיין ערווה, זייער צובוידיגע טוט זעהן ער האט נישט, אזעלכע טיפשות דאס, עניוועי. איז דער סקולענער רבי גייט זיך אויפשטעלן און זאגן אז ס'איז דא א גרויסע פראבלעם, פיין ס'איז דא א גרויסע פראבלעם, זענען מיר אלע מסכים. סקולענער רבי וואס האסטו געטון די גאנצע פערציג יאר אויסער געפרעסן און געפאפן אויף כולל'ס חשבון, געבויעט בנינים פאר דיר און פאר דיינע קינדער, און האסט צוגעשפארט די בית יתומים אין מירון און אין אנדערע פלעצער, וואס האסטו געטון ווען דאס גהעטא האט ארויסגעווארפן מיידלעך? ס'איז דא דא איינער וואס הייסט טורטל, זי הייסט נאך עמעס ראזענבערג, ס'האט נישט קיין שייכות מיט מיר, זי איז ארומגעגאנגען, זי האט מזנה געווען מיט בחורים, זי האט אויף איר פעיסבוק, זי האט אין צייטונג, ס'איז געשטאנען נעכטן אין פאוסט ווי זי קושט זיך מיט בחורים מיט ברייטע היטן, איך וויל פארשטיין, עטס האט דאך געזאגט אז מ'טאר נישט נוצן דעם פאוסט, ווייל זיי האבן געשריבן הו דאזענט וואנט שטארק דעד, סאו וואס איז יעצט געווארן, עטס לאכטס, אה די שיקסע. טיפש דו כאפסט נישט, זי האט זיך געקישט, זי איז די שיקסע, אבער וועם האט זי געקישט? א סאטמארע בחור, און זי שרייט מ'האט זי ארויסגעווארפן פון סאטמאר, זי איז א דראפ אוט, עטס האטס זי ארויסגעווארפן? ווי איז סקולענער רבי געווען ווען מ'האט ארויסגעווארפן טויזענטער קינדער? רובם ככולם, עטס האטס א מזל, רובם ככולם מופט אוועק אויף פלארידע, סאוט פלארידע, און זיי ווילן נישט וויסן אפילו אז זיי זענען געווען א איד אמאל, און אסאך טוישן זיך דעם נאמען, ס'דא אפאר משוגעים וואס זיי בלייבן נאך דא אין כולל וויליאמסבורג, וואס דאס איז אן עוולה שאין כמוהו. און ס'דא וואס זיי גייען צו דעם ניקלשבורגער כולל בארא פארק, ס'איז א עוולה. גייטס אריין אין אלע שולן פון וואו מ'האט ענק ארויסגעווארפן, און שטייטס נעבן דעם איד וואס האט ענק מאלעסטעט און ווייזט פאר יעדן הויעך, דא איז דער חזר וואס האט מיך מאלעסטעט דעמאלטס ווען איך בין געווען א בחור צו אלס יונגער. ס'איז ארויסגעקומען יעצט די בלאגס וועגן דעם אלימלך מייזעלס, קומט ארויס אזויפיל קעיסעס, ס'איז אנבעליוועבל. זעקס זיבן הונדערט מענטשן שרייבן אריין פרויען מיט אלע, איך זאג די זעלבע דארף מען מאכן מיט בעלז, מען דארף מאכן א בעלזער בלאג פון די אלע וואס מען האט ארויס געווארפן און ארויס קומען יעדער יעדער זאל זאגן ווער יענקל פירער האט געטון וואס מען טאר נישט און זיין ברודער און די די אנדערע דער רוטנער דער הערשל רוטנער ס'מוז ארויס קומען דאס אלעס עטס זיך באהאלטן דארט אין א שול כולל דא וועט גארנישט זיין. צו עטס וועט זיך באהאלטן אין ניקלשבורג און זיין אויף דראגס, נאו נאו נאו, יו העוו טו סטארט קאמינג אוט. סאו די ווייבל טוירטל, יעדער לאכט, אה, זי איז א שיקסע. זי איז א שיקסע? קאם אן ס'איז דאך דיין'ס א פירה, זי האט דאך געלערנט ביי דיר אין בית רחל. און נאכדעם, דו ווייסט, זי האט נישט געכאפט קיין קיין אפריקען אמעריקענס און קיין ספענישע, זי האט געכאפט אונזערע קינדער. סאו וואס ביסטו אזוי פרייליך? קוק אויף איר פעיסבוק, וועסטו זען וועם זי האט געכאפט. סאו דער סקולענער רבי האט דאס אלעס צוגעקוקט, האט אים נישט געארט פֿערציק יאר, יעצט האט ער א וויכטיגע דרשה פאר פרויען, די פרויען ווילן נישט וויסן דיין דרשה, דו קענסט זיי שוין נישט העלפן, זיי זענען שוין מאלעסטעט נחמיה וועבערמאן מיט נאך אפאר שקצים, זיי זענען שוין פיניש, וואס גייסטו זיי פארקויפן, זיי פלאגן זיך א גאנץ לעבן רעיזן א פעמילי מיט א טשיפ אן דער שאולדער, און די זעלבע די מיידלעך. די מיידלעך און אויך ר' ישראל האגער יעדעס יאר ווארפט ער ארויס צען פופצן מיידלעך פון זיין סקול זייער אסאך גייען אראפ פון וועג אסאך האבן חתונה מיט געגאטע יונגעלייט און אסאך גייען נאך די חתונה ארום און זיי טוען כל דבר אסור זיי זענען סווינגערס זיי טוישן זיך די ווייבער ווי קענט עטס טון אזא עוולה? יעצט ווען מען זעהט אז עטס שטעלט צונויף און עטס זאגט, מיר האמיר געטוהן אן עוולה מיר ווילמיר עס פארעכטן, מיר'ן מיר עפענען די טירן פאר יעדן, מיר'ן מיר זעהן וואס מען קען טוהן, מיר'ן מיר אריינברענגען סייקייעטריסטס און סייקאלעדזשיסטס אין די סקול, מיר'ן מיר נישט זיין אזוי קורץ קעפיג, אקעי הער איך, עטס זאגטס דאך דאס נישט, עטס גייטס מאכן אן אסיפה מסביר זיין די פרויען מיט די מיידלעך וואס זיי טוהן ראנג, זיי האבן גארנישט געטוהן ראנג, זיי האבן געטרייט די בעסט, מיט א טשיפ אן די שאולדער וואס מען האט זיי גערעיפט אדער מאלעסטעט אדער ארויסגעווארפן. ר' מאטעלע האט אמאל געזאגט אויף דעם קליין וואס ער פירט א סקול אין בעלז, ער האט געמאכט אליין, פרעגט ער וואס פארשטייט ער צו חינוך? ר' מאטעלע האט יעדעס יאר האט ער פראבלעמס מיט צענליגע מיידלעך וואס מען ווארפט ארויס, פאר צוויי דריי יאר צוריק זענען געקומען חתונה געהאטע פרויען און געפאטשקעט מיט מיידלעך, זיי האבן זיי געזאגט פונקטליך וויאזוי מען האט קינדער, עס האט זיך אפגעטון, מען האט ארויסגעווארפן מיידלעך, יעצט האט ער נאך א פרשה, ס'גייט פלאצן איך ווייס נאכנישט וועלכן טאג, און ער איז געווען ביזי אז נחום ראזנבערג האט א פראבלעם מיט א האטליין אין אייאווע, סרול. האגער, די האגער האמיתי. אפשר די אלע מיידלעך פאלן אראפ פון אידישע וועג ווייל זיי הערן אויס מיין האטליין, ניין? אפשר בין איך געווען דער וואס כ'האב געברענגט די זעקס זיבן פרויען וואס האבן געוויזן פונקטליך פון ווי מען דעליווערט בעיביס? די שייגעץ די לאו-לייף. איינער טרעפט זיין זוהן די וואך, סרול האגער'ס זוהן, און ער זאגט יא ער רייסט אראפ מיין טאטן, זאגט אים יענער העי וועיט א מינוט האט דיין טאטע אים נישט געגעבן דעם ערשטן פאנטש? זאגט ער אבער ער איז נישט קיין רב, זאגט אים יענער אזא רב ווי דיין טאטע איז ער נאך, דיין טאטע איז א רב? דער באיאנער רב האט קיינעם נישט געגעבן קיין הוראה, זייער שווער, חוץ פאר רעבישע קינדער, ער האט געזאגט זיי מוזן עניוועי נישט נוצן, זיי לערנען נישט, מ'עט זיי נישט פרעגן קיין שאלה, דו ביסט א רב ביסטו? איז דיין טאטע ברוגז געווען? וואס קליין פארשטייט צו חינוך? וואס פארשטייט דיין טאטע צו חינוך? און וואס פארשטייסטו צו חינוך אויסער דעם וואס דו זאלסט נאכלויפן פאר אשת איש? און וואס דיין זון מענדל וואס פארשטייט ער צו חינוך אויסער דעם וואס ער איז געווען אריינגעשטעלט אין בארא פארק אין די מיידל סקול האט ער געוואלט טאטשן א מיידל א מזל מ'האט עס געזען אויף די ווידיאו מ'האט אים אפגעשטעלט לאו זאל סאו אונז דארף מיר אנהייבן תשובה צו טוהן בין אדם לחבירו אונז זעמער ראנג און די רבנים מוזן מאכן א סטאפ און זאגן אונז הייבן מיר אן צו טשענדזשען פאליסי. נישט צאמרופן סקולענער רב, סקולענער רב איז א אויסגעשפילטע בהמה, ער איז א גארנישט, ער האט נישט קיין מוסדות וואס ער האט געהאט וואס זיין טאטע האט געגרינדעט מיט בלוט האט ער צוגעמאכט, ער איז א אויסגעשפיגענע בהמה, דו האסט מיט אים גארנישט, שטעל צאם די רבנים וואס זענען אין חינוך, און מען מאכט א פאליסי, מען קען נישט ארויסווארפן קיין קינדער. צו מוזט דורכגיין א ועד החינוך, כאטשיג דו ביסט טאקע דער רב פון דיין מוסד און דו גנב'עסט געלט אליינס, אבער עפעס נעצט איז אויך דא, אזוי איז דא ועד הישיבה, עס איז דא א קאמפלעינט מען גייט צו קאמפלעינען, עס איז נישט קיין הפקר וועלט, און דער סוף וועט קומען צו דעם. אונז האמיר ערלעדיגט אז מייזעלס, דער מיילעך מייזעלס, זאל נישט באקומען קיין פאנדינג מער פון די יו עס גאווערמענט, ווייל עס איז דא זנות ביי אים אין מוסד, מען האט שווער געארבעט אז מען האט עס ערלעדיגט, דער טשיקאגא בית דין האט גערעדט האט גערעדט מיט א קאלעדזש אין טשיקאגא וואס זיי געבן זייער נאמען פאר דעם מוסד, און אן אנדערער האט גערעדט צו טורא קאלעדזש זיי געבן אויך זייער נאמען און מען האט אפגעשטעלט אלע פאנדינגס טורא האט געזאגט איך וויל נישט זיין אינוואלווד אין דעם. עווענטשעלי האבן אלע ישיבות באקומען א קאט פון די אלע פעיראל. נאר עטס ווילטס עס נישט פארשטיין ווייל עטס רעדטס ענק נאך איין אז טאמסאן און טענק הוליך עמו קוממיות לארצנו טענק פירן גוט און דרעהט ארויף. נעבעך מען מאכט אן אסיפה. טשי! סקולענער רבי האט זייער אסאך אויפגעטון מיט די אסיפה. און וואס איז באמת די פראבלעם פונעם דור? גארנישט. ס'איז דא איין פראבלעם. אינטערנעט. יעצט ווען די רבנים זאלן זיך אראפזעצן און זאגן אז מען גייט אלעס פאררעכטן וואלט איך מיר געהויבן די הענט, אבער שטעל דיר פאר אזא מייזעלס, מיילעך מייזעלס, האט גערעיפט פרויען און מאמעס, כ'מיין פיוטשער פרויען און מאמעס נאך געווען מיידלעך, מען האט אים באצאלט גרויס געלט, און יעצט טוט ער ווי נחמיה וועבערמאן, ער ווייסט נישט ווער דאס איז, הי דאזענט קנאו עניטינג, אקעי ער איז שוין מסכים ארויסצוגיין, ער געט עס אויף פאר אן אנדערן פירער, ס'דאך אלס באלאני, און וויבאלד אונז האמיר פארלוירן די טראסט צו רבנים, איז דאס איז שוין א האלבע נחמה. און ווילאנג עטס וועטס נישט טרייען צוריקצובויען ענקערן טראסט, יור נאט גאנא מעיק איט אן יור און. ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, ס'איז געווען צייט פון חפץ חיים איז געווען א פראבלעם מיט די ארמעי, מ'האט עפעס געכאפט מענטשן וועגן כשרות, וועגן אנדערע זאכן. ס'איז געווען אינדערהיים מיט מגלה עמוקות פון קראקע, ס'איז דא וואס זאגן ס'איז א ליגנט די גאנצע מעשה, ס'קען נישט זיין פאר אזא צדיק זאל עס געשעהן, ווייסט וואס איז אים געשעהן? די דורות הבאים זאלן זיך אויסלערנען אז ס'האט פאר אים געקענט געשעהן קען עס פאר יעדן געשעהן, די גמרא זאגט די אידן זענען נישט געווען ראוי פאר אזא עבירה ווי דער עגל, נאר כדי להורות תשובה לרבים די גרעסטע עבירה, אז דער אייבערשטער האט זיי מוחל געווען וועט ער יעדן מוחל זיין, איז ס'אלץ געווען ביי אידן פראבלעמען, קוקטס נאך אין די תשובה ספרים. נאר וואס, מען האט געזאגט יאפ, ס'איז געווען א פראבלעם, מען האט עס פאררעכט, אונז האמיר א נייעם סיסטעם, ס'איז קיינמאל נישט געווען. נחמיה וועבערמאן האט קיינמאל נישט געטאטשט קיין מיידלעך, מיילעך מייזעלס האט קיינמאל נישט געטאטשט קיין מיידלעך, ס'איז גאר גארנישט געשען. איי פארוואס גייט ער ארויס? אזוי זענען זיי, דאס איז לייט. רבנים, יו העוו טו סטארט מעיקינג טשעינדזשעס אז אונז זאל מען ענק קענען טראסטן. און די זעלבע דארפט עטס אנהייבן, די אלע מענטשן וועם עטס האטס מבזה געווען פאר גארנישט די אלע יארן, דארפט עטס זיי איבערבעטן, די רעביצין איז שוין נישט אויף דעם עולם, די סאטמארע רעביצין, עטס זענטס איר שולדיג אן אפאלעדזשי, דער סיגוטער האט געלאזט אויף איר ווארפן גרויסע שטיינער, ער האט געלאכט, עטס האטס אומגעברענגט דעם גאנצן סאטמארע רעבנס הארעוואניע, דער רבי איז געווען א ליבליכער מענטש, דערציילט מיר אויך די וואך איינער א אינגערמאן, ער זאגט מיר זיין זון צוויי און צוואַנציק יאר אלט האט זיך געשוירן קלין שעיווען, און ער איז געווארן א פרייער, ער דרייט זיך שוין מיט א שיקסע. פרעגט ער, מיין טייער קינד וואס האב איך דיר געטוהן ראנג? זאגט ער, טאטי דו האסט גארנישט געטוהן ראנג, די רבי אין חדר האט מיך מאלעסטעד. זאגט ער מיר, די ווייטאג איז אזוי גרויס, ער האט א שטוב פון, א שטוב מיט קינדער, איך וויל נישט זאגן אפילו וויפיל, מען זאל נישט וויסן ווער דאס איז. זאגט ער, מיין טאכטער האט די זעלבע השקפות היינט שוין פון מיין זוהן. ווייל ער האט עס געהאלטן אין איין זאגן אז מ'האט אים מאלעסטעד און די גאנצע חינוך איז גארנישט ווערד און ער לאכט זיך אויס פון אידישקייט, עד כדי כך אז ער פארלירט שוין זיין טאכטער אויכעט, זי גייט זיך שוין זוכן א בויפרענד. עטס ווילטס נישט פארשטיין וואס א חורבן האט דא אנגעמאכט מיט דעם מאלעסטן, און סקולענער רבי האט איין פראבלעם, דעם אינטערנעט, און ער דארף רעדן צו מיידלעך און פרויען, זעט אויס אז ער האט נישט קיין ווייב אסאך יארן און ס'האט אים אנגעהויבן צו שפילן די תאווה. ער האט שוין א תאווה צו רעדן צו פרויען, קען זיין טון קען ער נישט ער איז שוין צו אלט. איך טראסט היינט נישט די אלע רבנים. אין בארא פארק האט געדארפט זיין אסיפה האבן זיי זיך געקריגט ווער ס'זאל זיצן אויבן אן. איז געקומען דער זילבער, דער וואס זיין ברודער האט אנגעשוואנגערט אזויפיל פרויען, הדר'ס תדר'ס און סארקאזן. ער וויל רעדן, די רבנים האבן געזאגט דו קענסט נישט, דו ביסט א אינגערמאן א ראצער. מ'האט זיך געקריגט ביז ס'איז געווארן אויס אסיפה. און וועם האט מען געשטעלט דארטן? מ'האט געשטעלט דארטן דעם טאהשער דיין, דער מוהל ר' בנימין לאנדא. ווער ס'ווייסט די היסטערי זיין טאטע איז געווען אזא וועלטס גנב ער האט אפגעגנבעט די גאנצע שטאט מיט ריעל עסטעיט און ער האט נישט געקענט טרעפן א נארמאלע מכובד'יגע פרנסה און טאהשער רבי האט אים אריינגענומען צום זיין דיין און קיינמאל נישט געווען קיין דיין און געווען ביזי א גאנצע צייט מיט די ברית'ן ביי ברית'ן האט ער א נומבער קאלט ער דיך גראד צוריק די אנדערע זאכן האט ער דיך אין דר'ערד און למעשה ער ער איז געגאנגען און ער האט געזאגט ער וויל זיצן אויבן אן ביי די פרויען, און ער איז אויך געווען דער וואס האט אונטערגעשריבן אז איך, מיין האטליין מאכט קאליע די יוגנט, מיין האטליין מאכט קאליע די יוגנט, הא? ער האט עס געמוזט טון ווייל ווען נישט וואלטן די סיקריקן אים אויך געמאכט קורץ, יעדער וואס א גרעסערע בעל מום ער איז, אלץ מער איז ער איגער אונטערצושרייבן אויף א צווייטן כדי שלא תתגלה ערוותו ברבים. יעצט וויל איך רעדן וועגן צוויי זייער וויכטיגע פונקטן, די ערשטע איז וועגן די פרויען וואס זיי דארפן זייער שטארק זיך אנהייבן אונטערצונעמען אז זיי מוזן זיך אויפפירן ווי עס דארף צו זיין וועגן עניני קדושה און וועגן עניני מקווה און אוודאי די אלע הלכות וואס האט צו טון מיט דעם, פינף נישט ריינע טעג, הפסק טהרה בדיקות יעדן טאג אינדערפרי און ביינאכט, און נאכדעם חפיפה. און נאכדעם טבילה, און נאכדעם מקווה, און אין די צייט ווי מען איז נישט ריין זאל מען זיך אפהיטן וועגן די אלע הלכות וואס דאס האט צו טון מיט קריבות, ווי די גמרא זאגט, ס'שטייט א פסוק אין יחזקאל י"ח, אל ההרים לא אכל, ועיניו לא נשא אל גלולי בית ישראל, ואת אשת רעהו לא טימא, א מענטש האט נישט געטון שמוציגע זאכן ביי אידן, ער האט נישט מטמא געווען זיין חבר'ס ווייב. ואל אישה נידה לא יקרב, און איז נישט זיך דערנענט צו זיין פרוי א נידה, זאגט די גמרא מקיש אישה נידה לאשת רעהו מען גלייכט צו א אישה נידה צו א אשת רעהו, מה אשת רעהו הוא בבגדו והיא בבגדה אסור, אזוי ווי זיין חבר'ס ווייב, וואס כאטשיג זי איז אנגעטון מיט קליידער און ער איז אנגעטון טאר מען נישט זיך נאנט דערנענטן. מען טאר נישט מאכן חיבוק און נישוק און אפילו זיך נישט אנרירן איז אף אשתו נידה הוא בבגדו והיא בבגדה אסור, טאר מען נישט אפילו הוא בבגדו והיא בבגדה, ברענגט די גמרא דא א מעשה, תנא דבי, עס איז די מעשה ווערט געברענגט אין תנא דבי אליהו, עס איז אין אליהו רבה פרק ב'. מעשה בתלמיד אחד, ס'איז געווען א מעשה מיט א תלמיד. ששנה הרבה האט אסאך געלערנט משניות וקרא הרבה האט אסאך געלערנט און געליינט מקרא תנך ושימש תלמידי חכמים און ער האט באדינט תלמידי חכמים ומת בחצי ימיו און ער איז געשטארבן אין די מיטלערע יארן והיתה אשתו נוטלת תפיליו און זיין פרוי האט גענומען זיינע תפילין ומחזרת בבית הכנסת ובבית המדרש און זי האט עס ארומגעטראגן אין די שילן ואמרה להם און זי האט געזאגט פאר די תלמידי חכמים האט זי געזאגט כתוב בתורה ס'שטייט אין די תורה כי חייך ואורך ימיך. אז מען לערנט תורה דאס איז וואס ברענגט אריכות ימים, בעלי מיין מאן ששנה הרבה האט אסאך געלערנט משניות וקרא הרבה, און האט אסאך געלערנט מקרא ושימש תלמידי חכמים הרבה מפני מה מת בחצי ימיו, פארוואס איז ער געשטארבן בחצי ימיו נעבעך אזוי יונגערהייט, ולא היה אחד מחזירה דבר, קיינער האט איר נישט געהאט נעבעך וואס צו ענטפערן. פעם אחת נתארחתי אצלה זאגט דער תנא דבי אליהו דאס איז געווען אליהו הנביא וואס איז געקומען פון הימל צו לערנען תורה מיט רב ענן דערציילט ער אים איינמאל בין איך דארטן אריין אין שול אזוי ווי די ספרים זאגן ער האט עס דירעקט געטוהן ווייל ס'האט אויסגעזעהן ווי א געלעכטער חלילה אויף א פסוק פון חומש בין איך אריין געקומען והיתה מסיחה כל אותו מאורע זי האט מיר פארציילט די גאנצע זאך און זי האט מיך געפרעגט פארוואס איז דאס מיר געקומען ואמרתי האב איך איר געזאגט בתי מיין טאכטער בימי נדותך מה הוא אצלך, וויאזוי האט עטס ענק אויפגעפירט ווען דו ביסט געווען א נידה? אמרה לי האט זי געזאגט חס ושלום אפילו באצבע קטנה לא נגע בי, אונז האבן זיך נישט אנגערירט אפילו מיט א קליינעם פינגער, פרעגט ער בימי ליבונך מה אצלך, וויאזוי איז געווען בימי ליבונך, בימי נידה הייסט די פינעף נישט ריינע טעג, נאכדעם איז דא בימי ליבון די טעג וואס די פרוי איז שוין ווייס, זי טוט אן ווייסע קליידער ווייל זי טאר שוין נישט זען דעמאלטס דם.

ממילא האט דער מענטש געהאט א טעות און האט מיקל געווען, היינט איז נישט דא אזא טבילה, דאס האט מען שוין ארויסגענומען עוקר מן השורש געווען, אדער תוס' רעדט דארט ארום אז קען זיין ער האט נוהג געווען די אנדערע קריבות וואס מען טאר נישט, למשל צוברענגען זאכן מזיגת הכוס, דאס אלעס וואס ווערט געברענגט אז מען טאר נישט, אין דעם האט האבן זיי מיקל געווען, ווייל זיי האבן געהאלטן אז מען רירט זיך דאך נישט אן, און די אלע קריבות איז פונקט דער זעלבער איסור, כאטשיג מען רירט זיך נישט אן, אנגיסן א כוס, וכדומה, עניוועי. איז פרעגט ער איר וויאזוי געווען בימי ליבונך, זאגט זי אכל עמי האמיר געגעסן אינאיינעם ושתה עמי האמיר געטרינקען אינאיינעם וישן עמי, און ער איז אפילו געשלאפן אינאיינעם מיט מיר ולא עלתה על דעתו על דבר אחר, מען האט נישט גערעדט פון טאטשן זיך מאכן תשמיש חלילה, ואמרתי לה זאגט אליהו הנביא ברוך המקום שהרגו, געלויבט, דער באשעפער אז ער האט אים געהארגעט שלא נשא פנים לתורה, ער טוט נישט פארצייען פאר קיינעם פאר די תורה, שהרי אמרה תורה די תורה זאגט, ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב לגלות ערותה, לא תקרב מיינט מען אפילו קריבות טאר מען אויך נישט. יעצט, די גמרא זאגט פאר דריי זאכן שטארבן אפ פרויען בשעת לידתם, איינס איז אז זי איז נישט נזהר אין חלה, איינס איז אז זי איז נישט נזהר אין נידה, און איינס איז אז זי איז נישט נזהר אין הדלקת הנר. עטץ דארפטס ענק אנהייבן צו מאכן א חשבון, די בית המקדש איז חרוב געווארן פאר די עבירות, תחת כל עץ רענן האט מען דארטן מכשיל געווען קינדער, מען האט נישט געהאלטן קיין נידות, יכניה מלך יהודה האט אין ירושלים נישט איינגעהאלטן נידות, מען האט געמאכט א חורבן בית המקדש אין. בבל, האט ער נישט געוואלט אנרירן זיין פרוי ווייל זי האט געזאגט כ'האב געזען כשושנה אדומה, האט דער אייבישטער געזאגט אז דו ביסט אזוי ערליך אז אין ארץ ישראל האסטו נישט אפגעהיטן גארנישט און דא אין א טורמע אין א תפיסה אין בבל רירסטו נישט אן דיין פרוי, מיר וועגן דיר וועל איך ארויסנעמען די אידן צוריק פון בבל אויף ארץ ישראל און ער איז צוריק געווארן דער קעניג און. אונז האמיר געהאט נאכדעם נאך אסאך יארן אין ארץ ישראל וואס דער אייבישטער האט גערוהט צווישן אונז דארטן ביים צווייטן בית המקדש. דאס איז איינע פון די זייער וויכטיגסטע זאכן וואס אונז מוז מיר זיך אונטערנעמען אז אונז גיימיר עס אנהייבן צו טון. די צווייטע זאך וואס אונז דארף מיר וויסן איז, זיי זאגן די משוגעים מאכן דאך דעם רעבן אויסזעהן ווי ער וואלט ווען געווען עפעס א צעווילדעוועטער מענטש, די נטורי קרתא מיט די אלע משוגעים, יעדער האט דעם רעבן אפגעלערנט אנדערש, דער הערשל קלאר האט אים אפגעלערנט אויף זיין אופן, און יעדער אויף זיין אופן. איך וויל ענק זאגן וואס אונזער רבי איז געווען אביסל, און מען מוז דאס ווי מען זאגט אריינ'חזר'ן ווייל מען זאל וויסן אז דער רבי האט מורא'דיג געהאלטן אז מען דארף רעדן מיט די קינדער וועגן שמירת הברית וכדומה. קודם האב איך געוואלט זאגן. אז דער רבי האט געהאט אזא זאך אז ער האט זיך צוזאם גענומען מיט די מלמדים, ס'איז געווען אסיפות צו די מלמדים, און דער רבי פלעגט כסדר רעדן וועגן די זעלבע זאכן, די ערשטע האט ער גערעדט צו די מלמדים וועגן דרך הלימוד, אז יעדער זאל לערנען חומש רשי מיט די קינדער, און מ'זאל, דער רבי האט אפילו געהאלטן מ'זאל לערנען רמבן, ר' משה יוזפאוויטש האט מיר געזאגט אז דער רבי האט געהאלטן מ'זאל לערנען גאנץ רמבן על התורה. און דער רבי האט אמאל געפרעגט די מלמדים ווער לערנט, האבן זיי געלאכט, און רבי קען מען דען דאס לערנען מיט די קינדער, זיי זענען דאך נאך צו יונג, ס'איז צו א שטארקער לימוד פאר זיי, ס'איז צו שווער, ס'איז נישט נישט ווייל ס'איז צו הויעך, ווייל ס'איז פשוט דער הייליגער רמבן איז מורא'דיג שווער, די הויעכע סודות פון רמבן דארף מען עניוועי נישט לערנען מיט די קינדער, אבער אפילו די געהעריגע איז אויך זייער שווער. נאכדעם האט דער רבי גערעדט אז מען זאל לערנען יעדן טאג הלכות, מען זאל לערנען שלחן ערוך, אורח חיים, מגן אברהם, מיט טורי זהב, נאכדעם האט דער רבי גערעדט, אז מען זאל לערנען מיט די קינדער זאלן האבן א קביעות אויף משניות, אז דער שך זאגט אין הלכות תלמוד תורה, סימן רמ ו סעיף קטן ה, אז ווען מען לערנט גמרא וואס האט אין זיך מקרא, משנה און ברייתא, האט עס אלעס, האט דער רבי געטענה'ט אז מען זאל לערנען משניות ווייל דאס האט אין זיך א גרויסע אויסגעמישעכץ פון אלעם, און נאכדעם ווען די קינדער קומען אן, אין די גמרא צו משניות ווייסן זיי אויך דאס איז די די משנה דארט און די דארט. די רבי האט געזאגט וועגן לערנען נך אז יעדער מלמד זאל האבן א פערטל שעה, צוויי אדער דריי מאל א וואך וואס מען זאל לערנען נביא. נאכדעם פלעגט די רבי אלץ רעדן אז מען זאל לערנען ספרי מוסר און ספרי דרך ארץ, דאס איז וואס אונז האבן נישט אויסגעפאלגט דעם רבי. דא הייבט זיך אן אונזער בראך, דער רבי האט געזאגט מען זאל לערנען ספרי מוסר און ספרי דרך ארץ, דער רבי זאגט אסאך מאל האט ער געזאגט אז טאמער מען געבט א גוטן חינוך בלייבט ביי זיי דער גוטער וועג, טאמער חלילה נישט העט ביי זיי בלייבן שלעכטע דרכים. נאכדעם זאגט דער רבי ווען מען העט זיין אויף דער עלטער העט ער ערשט אנהייבן צו זען ווי שלעכט ער איז געפארן, טאמער לערנט מען אבער פון די אינגע יארן גוטע מידות, איז ווען ער העט עלטער ווערן העט ער זיך נישט אפלאזן דערפון. די רבי, דאס איז די פשט אין פסוק חנוך לנער על פי דרכו, דעמאלטס כי יזקין לא יסור ממנו, וועט זיך די גוטע מידות נישט אפטון פון אים. די רבי האט געזאגט מען דארף נעמען די מלמדים זאלן זיך מאכן א שיעור פון ספרי מוסר פון א ספר אינעווענדיג, אויסער דעם וואס זיי זאלן רעדן בעל פה דברי מוסר. די רבי האט אויך געזאגט די ספר שערי תשובה לרבינו יונה, מסילת ישרים איז זייער גוט פאר קינדער. און ער האט אויך געלערנט אז מען דארף די מלמדים זאלן לערנען מיט די קינדער צו שרייבן, שיין צו שרייבן. איינמאל האט א מלמד געפרעגט, רבי וואסערע א ספר זאל איך לערנען מיט די קינדער, האט דער רבי געזאגט, וועלכע דו ווילסט, וועלכע מוסר ספר דו ווילסט איז גוט, נאר איין זאך זאלסט זען ס'זאל ציען די קינדער. מיט אנדערע ווערטער, זיך נעמען לערנען טיפע חובת הלבבות געדאנקען פאר זיבן יעריגע קינדער, העט עס נישט ארבעטן. דער רבי פלעגט רעדן. אז מען זאל באצאלן שכר לימוד, און יעדער דארף גלייבן אין די גמרא אז שטייט במסכת ביצה דף טז עמוד א' אז אלע מזונות פון א מענטש זענען באשטימט פון ראש השנה ביז יום כיפור, אויסער הוצאות שבת און ימים טובים און הוצאות בניו לתלמוד תורה. במילא זאגט דער רבי וואס האסטו דיך צו שטעלן אויף די אלע זאכן, דאס איז דאך א זאך וואס דער אייבערשטער געבט עס דורך דיר, מען בעט ביי דיר מער, העט ער דיר געבן מער. דער רבי פלעגט אויך זאגן צוויי שיחות יעדעס יאר פאר די בחורים, איינס פאר זומער איינס פאר ווינטער. און דאס איז אלעס באשריבן קונטרס דברי פתיחה, דער רבי האט זיי געגעבן א דרך הלימוד אז מען זאל לערנען תוס' מיטן רש י מיטן רן אין שיעור פשוט, און מען זאל יעדע וואך גיין צום פארהער, און מען זאל לערנען שלחן ערוך אורח חיים אויפן סדר מיט די נושא כלים, דער רבי האט זייער אסאך געווארנט אז מען זאל זען אז די בחורים זאלן לערנען חומש רש י מיט די מפרשים. דער רבי האט אמאל געזאגט ער איז געווען א יונגער בחור, פון זיבן יאר דאכט זיך מיר, און ר' מרדכי נאדווערנער האט אים זיך דער רבי האט זיך געטראפן מיטן הייליגן ר' מרדכי נאדווערנער האט אים געזאגט, מיין קינד זאלסט וויסן איך האב געקענט אסאך גרויסע צדיקים, זיי האבן נישט געוויסט ווי דער אייבערשטער וואוינט, ווייל זיי האבן נישט געלערנט חומש רשי יעדע וואך, און נאכהער דער רבי האט אונז געלערנט וועגן חינוך הבנים מיט הבנות, און מען זאל קוקן אויף די קינדער, זיי זאלן גיין צניעות'דיג, און די מיידלעך זאלן גיין מיט זאקן, די דיקערע זאקן, מיט א סיעם. און אזוי ווייטער, און די קליידער זאלן זיין לענגער ווי די קני ווען מען זעצט זיך אראפ, און די רבי האט מקפיד געווען מען זאל נישט לערנען תורה נביאים וכתובים, תורה שבכתב, און אויך תורה שבעל פה האט די רבי געהאלטן אז מען זאל נישט לערנען אינעווענדיג, און ער האט אויך געהאלטן אז די מפרשים אויף די תורה, למשל רמבן, ספורנו, דאס אלעס וואס מען לערנט מיט די מיידלעך אינעווענדיג, זאל מען נישט לערנען אינעווענדיג, אזוי די רבי מבאר באריכות אין דעם ספר הקדוש ויואל משה. אין מאמר לשון קודש, אבער די רבי האט אבער געזאגט אז די מעשיות און די מוסר וואס ווערט געברענגט אין פון די תנך פון די מעשיות אדער די פרשה מעג מען איבערטייטשן אויף אידיש און דערציילן פאר די קינדער. דאס הייסט ער האט נישט געוואלט מען זאל זיין דאמיס, ער האט געוואלט מען זאל אלעס וויסן ער האט געהאלטן אינעווענדיג טאר מען נישט. לערנען מיט קיין מיידלעך, און דער רבי האט אויך געזאגט מען זאל מסדר זיין אלע זאכן וואס מיידלעך דארפן וויסן, ווי אזוי ווי מליחה און בשר בחלב, די אלע זאכן וואס א פרוי וועט נאכדעם פירן א אידישע שטוב. דאס איז געווען א חלק פונעם רבי'ן, פונעם רבי'נס חינוך וויאזוי ער האט מיט אונז געלערנט. יעצט וויל איך זאגן אז דער רבי האט געהאלטן אז מען דארף לערנען מיט די קינדער, דער רבי האט געזאגט אז די מלמדים זאל לערנען מיט די קינדער דעם מאמר פון תנא דבי אליהו, נישט דאס וואס כ'האב געליינט פריער פון פרק ב', נאר פון פרק י ח. אליהו הנביא ברענגט, פעם אחת הייתי מהלך בתוך הגולה, איך בין געגאנגען אין גלות שבבבל, ונכנסתי לעיר גדולה של ישראל, איך בין אריין אין א גרויסע שטאט פון אידן, ואין שם עכו"ם כלל, ס'איז נישט געווען קיין גוים, ומצאתי שם מלמד תינוקות אחד, כ'האב געטראפן דארטן איין מלמד תינוקות, וישבו לפניו זענען געזעסן פאר אים מאתים נערים, צוויי הונדערט קינדער, שרובם בני שמונה עשרה שנה, זענען רוב פון זיי געווען אכצן יאר אלט. ובני עשרים שנה. און לשנה אחרת א יאר שפעטער חזרתי לשם, איך האב בין צוריק געגאנגען דארט און מצאו עשי את התלמידים, איך האב געטראפן די זעלבע תלמידים, ואין רבם ביניהם, ס'איז נישט געווען מער דער רבי אלא בן אחד בלבד שהוא היה בן בן בנו, ס'איז געווען אן אייניקל פון דעם מלמד, בשביל מעשיהם הקלקולים של אותן נערים, וועגן די מעשים ה. מקולקלים די פארדארבענע מעשים פון די קינדער מת רבם איז זיין רבי געשטארבן ומת אשתו איז געשטארבן זיין ווייב ומת בנו איז געשטארבן זיין קינד ומת כל הנערים שרובם בני שמונה עשרה בני עשרים ס'איז געשטארבן רוב פון די קינדער וואס זענען געווען אכצן און צוואנציג יאר אלט ולא נשתייר איז נישט איבער געבליבן רק הקטנים נאר די קליינע והייתי בוכה ומתאנח זאגט אליהו הנביא איך האב אנגעהויבן צו וויינען אזא מגפה אזויפיל קינדער אויסגעשטארבן עד שבא אלי מלאך מן השמים, איז געקומען א מלאך פון הימל ואמר לי, האט ער מיר געזאגט, מפני מה אתה בוכה, פארוואס וויינסטו ומתאנח, פארוואס קרעכצסטו? אמרתי לו וכי לא אבכה, זאל איך נישט וויינען, ואתאנח, איך זאל נישט קרעכצן על אלה שבאו לידי מקרא ומשנה ועכשיו הלכו להם והם כלא היו, די מענטשן זענען צוגעקומען צו מקרא און משנה און יעצט זענען זיי אוועק און זענען געשטארבן. אזוי ווי זאלטן קיינמאל נישט געווען. אמר לי, האט מיר דער מלאך געזאגט, לא יפה עשית, אליהו הנביא דו טוסט נישט גוט אז דו וויינסט, שאתה בוכה ומתאבל ומתאנח עליהם, דו טוסט נישט גוט, אמרתי לו מפני מה, פארוואס נישט? אמר לי האט ער געזאגט, שהם היו עושים דברים מכוערים, זיי האבן געטון מיעסע זאכן,

וויל ער מאכן זיכער אז די קינדער האבן נישט וויסן יעצט. ס'דא פונעם רעבן איך האב צוזאם גענומען פון אפאר אסיפות תלמידים שטייט דא זאכן וואס די רעבע האט געזאגט דאס אלעס קענט עטץ טרעפן אין חידושי תורה לדינר ס'איז געמאכט פאר די דינערס חלק ג' דף ריש מם ה' די רעבע האט געזאגט אזוי קודם הלימוד פארן לערנען צריכים לדבר אליהם דארף מען רעדן מיט די קינדער ולהזהירם זיי צו ווארענען ולומר און צו זאגן. שידעו שהוא איסור גמור ונורא, ס'איז א מורא'דיגער איסור גמור ליגע אנצורירן באותו מקום של אות ברית קודש. היצט, דאס איז אונזער רבי געווען, און אונז האמיר דאס געוואלט באהאלטן, אונז האמיר געוואלט צוטוהן, ברוך מרדכי האט יא געוואלט יעדן טאטשן, און אנדערע שקצים, און אנדערע מלמדים, וכמו שיודעים און אזוי ווי זיי ווייסן שאסור ליגע בדבר המקצה בשבת, אז מ'טאר נישט אנרירן מקצה אום שבת, כך ידעו וירגילו עצמם, אזוי זאלן זיך געוויינען מנעוריהם שאסור ליגע לשם. טאר נישט אנרירן דעם אות ברית קודש והיא חמור הרבה יותר מנגיעת דבר המקצה, ס'איז אסאך הארבער ווי אנצורירן שבת מקצה, מקצה איז דאך נישט קיין דאורייתא, מקצה איז דאך נאר א דרבנן, ס'איז דא וואס זיי האלטן אז אינגאנצן נישט רבי שמעון בן יוחאי האלט דאך נישט פון קיין מקצה, זאגט אבער דער רבי דאס איז הארבער ווי אנצורירן א זאך פון מקצה שבנגיעה זו מטמא את עצמו רחמנא ליצלן לעולם, א מקצה האט ער אנגערירט האט ער עובר געווען אויף א איסור פון חילול שבת. מען רירט זיך אן דעם אות ברית קודש איז מען זיך מטמא דעם גאנצן גוף אויף אייביג. נאכדעם זאגט דער רבי ווייטער, און דאס רק זה צריכים לדבר עמהם בתמידות, מען דארף כסדר רעדן מיט זיי, להודיעם ולהזכירם, זאל זיי מודיע זיין און מזכיר זיין, שנגיעה באותו מקום היא דבר חמור ונורא. נאכדעם זאגט דער רבי ווייטער. והנה אצל ילדים ביי קינדער יכולים עוד לפעול קען מען נאך פועלן בזה, פארוואס? ווייל כי עודם רכים זיי זענען נאך יונג, וצעירים זענען נאך ווייך און יונג, לימים, צו די טעג, טייטש זיי זענען נאך נישט אלט, און זיי האבן אזא מין נטיה ושומעים זיי הערן אויס און מצייתים און זיי פאלאוען אינסטראקשענס למה שמדברים אליהם. ועל כן וועגן דעם החיוב לדבר אליהם בתמידות איז דער חיוב מען זאל רעדן בתמידות שיהיה זה אצלם רגילות דארף ווערן א רגילות עוד טרם שבאים לכלל דעת פאר זיי קומען נאך צו צו דעת שיהיה זה נחקק במוחם ס'זאל אריינגעקריצט ווערן אין זייער מח און זיי זאלן לעבן מיט דעם געדאנק אז מען טאר נישט האלטן די האנט און צוצורירן חלילה דארט ווי מען טאר נישט. ס'אלץ א לשון פונעם רעבן. נאכדעם איז דא אזוי. אם ישמע תמיד טאמער דאס קינד עט כסדר הערן גודל חומר האיסור ווי הארב דאס איז יבוא בזה להציל אותו שלא יפותה מזולתו לדבר עבירה עט עס העלפן אזוי פון רעדן ווי הארב דאס איז אז ס'עט העלפן אז קיינער עט אים נישט קענען צורעדן צו א דבר עבירה יעצט די רבי שרייבט ווייטער און זאגט.

וכי מי הוא איש, ווער איז דען דער מענטש אשר יוכל לסבור בלבבו לאמר זכיתי לבי, ווער קען דען זאגן אז איך בין אן ערליכער, טהרתי מחטאתי, איך בין ריין פון אלע עבירות, אבל אם יעלה בידינו להציל ילדי בני ישראל מחטא, טאמער אונז עמיר אבער קענען האבן די זכי' אפילו אונז זעמיר נישט ריין פון די עבירות, טאמער אונז קענען האבן א זכיה אנדערע מענטשן מציל צו זיין אידישע קינדער פון די זינד, יהיה זה זכות גדול גם לנפשינו, וועט עס זיין א זכות פאר אונז, שיחון השם אותנו לטובה, אז דער אייבערשטער עט אונז לייטזעליגן ויצילנו מכל רע חס ושלום. איר הערט ווערטער פון א רב, ממש מען דארף קישן די ערד ווי מען האט אים אריינגעלייגט, דאס איז דאך אזא צדיק יסוד עולם, איך זאג דאס אייביג, מענטשן זאגן, אה, נחום ראזענבערג רעדט פון שמירת הברית, ווער איז ער? אויסער דעם וואס ווער איז ער, זיי האבן דאך נאך גאנצע מעשות. הע הע, זיי האבן דאך צאמגעבאקן, זיי צאמגעשטעלט פאוטאשאפס, אבער איך וויל ענק זאגן, איך טענה אייביג, ס'האט דאך נישט מיט ווער ס'זאגט עס, ס'האט צוטוהן וואס ער זאגט, זאגט ער א זאך וואס איז אמת, אז מ'טאטשט די קינדער, דארף מען עס אפשטעלן, זאגט ער א זאך וואס איז ליגנט, דארף מען אים איגנארירן, דעס שרייט די רבי, טאמער איז איינער אפילו ער איז פארזינקען אין די חטא, און אז ער העלפט אנדערע זאלן ארויסקריכן דערפון, דורך דעם רייניגט ער זיך. ס'דא אין זוהר הקדוש פרשת תרומה, דער זוהר זאגט ס'איז נישט דא א גרעסערערע זאך פארן אייבערשטן ווי א מענטש וואס ער ציעט ארויס יענעם פון זינד, ס'איז די גרעסטע זאך וואס ס'איז דא, סאו קומען זיי יעצט אן, ער אליין איז אליינס א בעל עבירה, קודם דארף מען דאך נאך וויסן די אלע סאקמערע שקצים לגיון, אבער אפילו ווען חס ושלום יא, דאס מיינט נישט אז דו מוזט ווערן פארזינקען, און וועגן דעם האבן די רעבעס מורא געהאט צו רעדן פון דעם. אונזערע מלמדים, ווייל זיי האבן געוואוסט אז די יונגלעך טוען גראד שפייען אין פנים, רבי חזיר דו האסט דאך אויך געלייגט די הענט דארט, רבי וואלט אים געדארפט זאגן הער אויס כ'האב געהאט א יצר הרע, און איך וויל אז דו זאלסט ווייטער עס נישט טון ווייל דו זאלסט אויסזען פונקט ווי איך, אויף דער עלטער זיך נישט קענען מתגבר זיין. דער זוהר הקדוש זאגט אין פרשת תרומה ווער ס'איז מחזיר אנדערע מענטשן בתשובה, דער אייבערשטער אליין קומט אים נעמען פון די וועלט, ער שיקט נישט קיין מלאך המוות, און ער שטעלט אים אריין אין אזאלעכע היכלות אין הימל אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן, קוקט נאך אין זוהר פרשת תרומה, יעדער הייבט אן, ווער, ווער ביסטו? לאמיך דיר זאגן, גרעסער און חשוב'ער פון מיר האבן אויך נישט געקענט זאגן זכיתי ליבי טהרתי מחטאתי, איך האב שוין גערייניגט מיין הארץ פון אלע זינד, דער רבי אליין זאגט קיינער קען דאס נישט זאגן, אבער וועגן דעם שטעלט זיך נאך נישט אפ די באן, און מיר'ן נאך לערנען ווייטער. קינדער, און נישט האבן זיי זיך זיין ממש ווי צעווילדעוועטע צעלאזטע פערד, און נישט וויסן ווי איין און ווי אויס. יעצט, די רבי זאגט ווייטער, צריכים להשכיל עוד כשיהיה עדיין בקטניותו, מען דארף אנהייבן ווען ער איז נאך קליין, להזהירו תמיד מען זאל אים כסדר ווארענען, לא שיגע בו יד, זאלסט נישט אנרירן א האנט, ולא שיגעו בו יד, זאלסט נישט אנרירן א האנט. כי נגיעה זו היא איסור חמור ונורא, דער אנרירן איז א גרויסער איסור און א הארבער ומביא לידי טומאה גדולה עד מאוד רחמנא לצלן, צריכין לברוח ממנו כבורח מן הארי, מען דארף אנטלויפן דערפון אזוי ווי מען לויפט אוועק פון א לייב, ולעשות את אשר ביכולתו להציל מעבירה חמורה זו, זאל טון וואס מען קען. מציל צו זיין פון די א ביטערע עבירה. איז דער רבי זאגט ווייטער, ככה צריכים לדבר, אזוי דארף מען רעדן ולהזהיר און צו ווארענען פעם אחר פעם, עד שיקבע הדבר, ביז ס'וועט ווערן א קביעה די זאך, ויקנה שביסה בלבו, עס וועט קונה זיין א שביסה אין זיין הארץ, און ממילא לא יכשל בזה, עט עט מען אים נישט קענען מכשיל זיין, ולא יכשיל אחרים חס ושלום. זעט דער רבי האט אלעס געוואוסט, ס'איז דא דער, די פעדאפייל ווערט נאכדעם. עס גייט נאך ווייטער, ער ווערט א פעדאפייל ווייל מ'האט אים געמאלעסטעט און גייט ער ווייטער, מיר האט דערציילט א איד וואס האט געארבעט אין קעמפ ביי רבי יודל און די רבי איז געקומען ארויס אויף זומער און די רבי האט געזען אז דער איד איז דארטן, פרעגט אים די רבי דעם רבי יודל'ן וואס טוט דער איד דא? זאגט ער וואס הייסט וואס ער טוט דא רבי ער איז דאך אונזער קעכער, איך וויל נישט זאגן צו די מילכיגע צו פליישיגע ווייל איך וויל נישט, האט די רבי געזאגט פיין, די רבי האט אים געגעבן שלום און געגעבן א קיש אין די האנט און ער איז צוריק געגאנגען קאכן. קיצור די רבי זאגט רבי יודל רופט אים אין די זייט דאס האט מיר דערציילט א מלמד וואס האט געהערט פון דעם רעבן ער האט געזאגט די רבי האט געמיינט קיינער הערט נישט זאגט רבי יודל ווער אים נאך היינט פטור זאגט רבי יודל רבי איך האב דאך אים גענומען יעצט אנפאנג קעמפ איך האב אים צוגעזאגט פֿיר טויזנט דאלער זאגט די רבי געב אים פֿינף ווער אים היינט פטור היינט. פרעגט ער דעם רעבן פארוואס, זאגט ער דאס זאל איך דיר שוין זאגן אן אנדערטס מאל, איך וויל דאס דעם היינט פטור, און איך ווייס ווער דער איד איז אויך, מ'האט מיר שוין אלעס איבערגעגעבן, כ'ווייס אין טאהש איז אויך געווען אזא מעשה, דער טאהשער רבי ברענגט אריין דארט א קעכער, און איינער איז צוגעגאנגען דארטן און ער האט געזאגט פארן רעבן, רבי דער קעכער האט מיר דאס און דאס געטוהן, און ער האט דערציילט גרעפיק אראפציען די הויזן, רבי האט אים אריינגערופן. און דער רבי האט אים געזאגט, וויפיל דארף מען דיר געבן א יאר וועידזשעס פאר זיין א קעכער? האט ער געזאגט, אזויפיל און אזויפיל. זאגט ער, האסטו דא דאס געלט, איך וויל דיך מער קיינמאל נישט זעהן אין שטעטל. און איך ווייס, איז געווען דער משה ברוך, איז געווען דער משגיח דארטן, האט ער געכאפט צוויי בחורים, זיי היינט זענען חשוב'ע וואוילע ערליכע אינגעלייט, ביזנעסלייט, בעלי עסקים, האט זיי געכאפט ווי איינער האט געטשעפעט א צווייטן אין טאש בימים ההם. בקיצור, האט ער זיי אנגעהויבן צו שרייען אויף זיי, וואס איז דאס? האבן זיי ביידע געזאגט. אונז האמיר קיינמאל נישט געוויסט מען טאר דאס נישט טון, אונז קומיר פון ווי אונז קומיר, אויפגעוואקסן אין וויליאמסבורג און דארט האט מען עס געטון אין די תלמוד תורה'ס איז ער געגאנגען און ער האט צוזאם גערופן א אסיפה יעדער מוז קומען אנשים נשים וטף יעדער האט געמוזט קומען בחורים יונגעלייט יעדער און ער האט אנגעהויבן די גמרא כל האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולם אז מען כאפט אן די אמה און מען מאכט קטנים איז אזוי ווי מען האט געברענגט א מבול אויף די וועלט ווייל מען ווערט צוהיצן און ס'קומט ארויס זרע לבטלה. און ער האט אנגעהויבן צו פארציילן פונקטליך וואס דאס הייסט משכב זכור און וואס דאס הייסט טאטשן יענעמ'ס אות ברית קודש. ער האט געזאגט אזא דרשה, אזא דרשה זאגן זיי, האבן נאך די ווענט נישט געהערט זייט ס'איז געווען א שטעטל אין טאהש. אזוי דארף מען טון, מען דארף לערנען. ווי איז געקומען א נייע קליפה חדשה וואס די קליפה הייסט ועד משמרת הצניעות, היינט האבן זיי שוין עפעס אן אנדערן נאמען, און די קליפה זאגט מען טאר נישט רעדן פון דעם.

ער האט געזאגט ער איז מוחל דעם רבין זי"ע ווייל ער איז געגאנגען צו די UN די שווארצע איך ווייס מיט רבי אהרן פאללאק איז געווען א גאנצע פרשה איך מיין די רבי האט נישט געוואלט אפילו איבערנעמען א ספר תורה וואס ער האט געשריבן צו עפעס איך ווייס נישט דעם רבין האט געבאדערט דאס גיין צו די UN בפרט נאך אז מען גייט אליין איז נישט דא קיין מנהיג סאו צו די צו מען טוט יא גוט בשעת מלחמה צו גיין צו נישט ווייס איך נישט אבער דאס אז די רבי האט געזאגט מען זאל רעדן מיט די קינדער פונעם אות ברית קודש מען טאר נישט טאטשן מען טאר זיך נישט דארטן אנכאפן. מען זאל זען ער זאל נישט מאלעסטן אנדערע און מען זאל אים נישט מאלעסטן, דאס ווייס איך האט דער רבי געזאגט ברבים צווישן טויזענטער מענטשן, ער האט געזאגט זיין מיינונג ער האט אונטערגעשריבן זיין נאמען אויף דעם, עס איז אין זיינע הייליגע ספרים. א נייע משוגעת איז געווארן. זיי האבן געוואלט דעקן דא בעיסיקלי האבן זיי געוואלט דעקן אלע חזירים אבער איין מעידזשער מעגא חזיר ברוך מרדכי אים האבן זיי געוואלט דעקן ווייל זיין זון האט געזאגט איך געב וויפיל געלט דו ווילסט מ'זאל אראפנעמען נחום ראזענבערג פון מארק נעם נישט אראפ נחום ראזענבערג נעם אראפ דיין טאטן האסט געהאט אזויפיל אפשענס קענסט, האסט אים קענט לאזן ווייטער זינדיגן. קויף אים אין די ווילידזש א פענטהאוז פאר פיר פינף הונדערט טויזענט דאלער, ער וואלט יעדע נאכט געקענט שלאפן מיט אן אנדערע, ער קען שלאפן מיט נקייבות אויכעט, ער פלעגט אמאל פארן זיך געמבלען דארטן אין אטלענטיק סיטי פלעגט ער האבן צו טון מיט נקייבות אויך, די נקייבות האבן געזאגט וואס ער האט געהאט צו טון מיט בחורים, די בחורים שרייען וואס ער האט געהאט צו טון מיט נקייבות. ער געהאט צו טון מיט ביידע און נישט טשוזי, בעגערס קענט בי טשוזי. מ'האט איבערגעדרייט ממש דברי אלקים חיים דעם גאנצן חינוך, גאנץ אידישקייט, מען זאל ראטעווען א חזיר, און ווי איז דער חזיר אנגעקומען? אין דזשעיל, ער האט זיך אכט מאל געבוקט כורעים ומשתחוים זיין און געזאגט יא כ'האב געטאטשט דעם בחור, כ'האב אים געטאטשט און כ'האב געמאכט משכב זכור און כ'האב געמאכט אלעס וואס ער זאגט. אונז האט אים געקאסט מיליאנען, סא ווי איז ער אנגעקומען? די סוף איז אמת מארץ תצמח. שוין יעצט מיר גייען ווייטער מיטן רבי'ן, וואס זאגט די רבי? צריכים להשגיח על זה, מען דארף אויף דעם משגיח זיין בהשגחה גדולה מעולה מיט א שטארקע און א פעסטע השגחה, גם צריכים הילדים שמירה במקווה, אוי קוק ווי די רבי איז אריין געקראכן דא אין אלע מיינע עניינים, די רבי זאגט מען דארף אפהיטן די קינדער אין די מקווה, מען דארף וואטשן זאל נישט זיין אליינס דעם רבי'נס שוחט. האט געוואלט מאלעסטן א יונגל אין מקווה, איך ווייס פון פון פונעם יונגל אליין, ער איז שוין היינט אן אלטער איד, ער איז צוגעקומען און ער האט געזאגט, קום כ'וועל דיך אויסלערנען שווימען, האט שוין אנגעהויבן צו פאטשקען, זיין טאטע האט עס געזען פון אויבן, זיין טאטע איז געווען א חשוב'ער איד, האט ער געזאגט, עי, נעמסט אראפ די הענט פון מיין זון ווען נישט דערלאנג איך דיר א פראסק, דאס איז דעם רבי'נס שוחט, צריכים להשגיח על זה, זאגט דער רבי, גם צריכים הילדים שמירה במקווה. ובדרך הליכתם לביתם, זאל מען זיי דא אויכעט וואטשן, מען זאל זיי נישט, א אינטערעסאנטע בעל רוח הקודש געווען דער רבי, מיר האט דערציילט א היינט איז ער שוין א טאטע געווען דעמאלטס א יונגל, ער, ס'איז געווען אין חדר ווער ס'איז געווען די בעסטע ווער ס'האט זיך געלעקט די בעסטע צום רבי'ן האט געהאט די זכי' צו גיין צום רבי'ן אהיים, נעמען דעם רבי'ן פונדערהיים און אים באגלייטן אין ראדני סטריט אינעם מקווה מיט די זויבערע וועש און האט אים אהיים געברענגט די שמוציגע וועש, זאגט ער די פרינדזש בענעפיט איז געווען אז די רבי. ער איז געווען אן אלמן, דער רבי אין חדר, נישט דער הייליגער רבי, דער רבי אין חדר, געווען אן אלמן, פלעגט ער נעמען דאס אינגל נאכדעם און פלעגט אים אראפציען די הויזן און מאכן משכב זכר, און נאכדעם האט ער גענומען אין א ברוינפן גלעזל אביסל האניג און דער רבי האט זיך ארויפגעשטעלט אויף זיין אות ברית קודש די האניג און געזאגט די אינגל ווילסט לעקן גוטע האניג? דאס איז געווען א מלמד אין סאטמאר פון די בעסטע און פון די חשובסטע, זעט אויס אונזער רבי האט אלעס געוואוסט, גם הילדים צריכים שמירה במקווה בדרך הליכתם לביתם, ווען מען גייט אהיים,

וידע זאלסט וויסן שאם לא ישגיחו על הילדים היטב טאמער מ'וועט נישט משגיח זיין אויף די קינדער גוט אז מפקירין אותם איז מען זיי מפקיר על כל ימי חייהם געהערט דאס איז די רבי כ'זאג אייך ער וואלט געווינען א א א טראפי אין סייקאלעדזשי פאר קינדער ס'איז אנבעליוועבל וואס דער מענטש איז געווען כל זה דער אמת איז נישט קיין גרויסער ווינדער ווייל אויסער זיין רוח הקודש און זיין קדושה איז ער דאך געווען אלע יארן איז ער דאך געווען האט ער געפירט גרויסע ישיבות כל זה צריכים לידע המלמדים המנהלים דאס אלעס דארפן זיי וויסן. נאכדעם זאגט דער רבי. און מען מוז טוהן אין דעם ענין אסאך און עס נישט גרינג האלטן און ס'וועט אם ירצה השם העלפן אויכעט, ויעזור השם יתברך שישמור אותנו לטובה. דער רבי זאגט אונז צו אויב מ'וועט משגיח זיין אויף אונזערע קינדער וועלן מיר מצליח זיין. דער אייבערשטער וועט אונז העלפן מ'וועט מצליח זיין מיט די קינדער. אמן. שוין רבותי. פאסט אלע אויס גוט און זעהטס אז מען זאל ווי מען זאגט אנהייבן חינוך הילדים והילדות און נישט געפאפטערהייט און דעמאלטס וועט אונז דער אייבערשטער העלפן מ'וועט מצליח זיין וואוילע קינדער בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצוות אמן א גוטן אויספאסט.